א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר. כ'האב נישט ליב משנה צו זיין פון א מנהג, געווענטליך ענדיג איך דעם שיעור און נאכדעם עס קומט צו עמורדזשענסיס לייג איך עס צו, וויל איך עס יעצט אויך אזוי טון, ס'איז צוגעקומען אן עמורדזשענסי מוז איך דערפון רעדן, למעשה, האב איך שוין גערעדט דערפון איצט, זען ערגעץ נאך א האלבע שעה רעד איך פון די פרשה, אבער איך וויל נאכאמאל רעדן פון די פרשה, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט שייע רייז, רז ריז, ער איז דער טאטע פון דעם מעגא חזיר אהרן רייז רוז ריז, איך בין זיכער הייסט אהרן נאכן דברי יואל, ניין דאס איז א דזשאוק, איינער א סאטמארער איז געגאנגען אמאל צום היינטיגן בעלזער רב, געקומען דארט אויף יום טוב, ראש השנה, יום כיפור. אים זייער געפאלן, ער גייט אריין מיט א קוויטל, פרעגט ער אים, ער געט אים א קוויטל, ער הייסט יואל בן כ'ווייס וויאזוי, פרעגט ער אים נאך וועם הייסט איר יואל, זאגט ער וואס הייסט נאך וועם? נאכן הייליגן בעלזער רב, נאכן קדושת אהרן הייסט ער יואל, סאו כ'בין זיכער אז דער אהרן רייז רוז ריז הייסט זיכער נאכן סאטמאר רב, עניוועי, די מעשה איז.

מאנס זיין מיידלעך מיט קינדער מיט בחורים און זיך נאך דרייען אין די גאס דארף מען צו דעם זיין א ווי מען זאגט א גבר א גבר בגברין ווי מען רופט עס אויף לשון קודש עניוועי איז עס געווען איינער וואס ער הייסט חיים העניג א טאטע פון צען פלאס קינדער ער האט צוריק געשטעלט דעם שלום בית ער האט אנערקענט אז בעלז דארף האבן א הויז פאר די חזירים און ער האט אנערקענט אז אין בעלז דארף זיך דרייען א אינגערמאן וואס ער איז מכשיל בכח קינדער. סיי אין די מקווה און סיי אין בית מדרש, און אויכעט גויטעס אין טרעין סטעישאן. אזוי האט ער מחליט געווען. איך האב אים געווארנט שוין דעמאלטס, לאזטס אים, מען זאל אים ווארפן פאר די דאגס. ער באלאנגט נישט אין א שול און זיכער נישט אין א בעלזער שול. ס'איז דאך א חסידיש פלאץ. נע. עטס האטס ענק אויסגעלאכט, עטס האט געהאט א נצחון, איך געדענק דעמאלטס ווען מען האט אים נישט איינגעשפארט אין אנטווערפן, האט עטס אלע מיך געקאלט, הי! אונז האמיר געווינען! דו פערד דו און אז דו האסט געווינען האב איך פארלוירן, אז דו האסט געווינען האסטו געווינען א חזיר אין דיין בית מדרש. איך זעה אז דעם חתן די נאון דייטש לאזט עטס נישט אריין אין מאנסי אין בית מדרש אין בעלז, ער זוכט נעבעך ווי צו גיין און ווען מען ווערט געוואויר אז דאס איז ער איז ווארפט מען אים ארויס, סאו וואס האט עטס געווינען איך פארשטיי נישט. בשלמא ווען איך זאג חלילה א זאך וואס איז כנגד התורה און עטס זענטס די קנאים וואס עטס האלטס מיט די תורה דעמאלטס טאמער האט עטס געווינען האט די תורה געווינען אבער ליידער איז דאך דא פארקערט איך זאג וואס עס שטייט אין די תורה לא תרצח לא תנאף קדושים תהיו את זכר לא תשכב משכבי אשה און עטס זאגטס דאס פארקערט עטס זאגטס מען זאל טוהן וויפיל מער זנות און אונז וועמיר מאכן א נקמה אין נחום ראזענבערג מיר מיר אים ראטעווען פאר גרויס געלט. ס'איז אנבעליוועבל, באט עניוועי, איז געווען די וואך איין טאג האט מען זיך געגאנגען דער שייע רייז האט דערלאנגט מכות פאר חיים העניג אזוי עד כדי כך אז ער איז אפילו אראפגעפאלן, לאידך גיסא איז היינט איז געשעהן נאכאמאל היינט איך ווייס נישט ביי ענק איז דאך די טאג פריער, בקיצור מסתמא איז עס געווען מיטוואך. איז געשעהן נאכאמאל אז דער רייז שייע רייז איז אריינגעקומען און ער האט געגעבן מכות פאר דעם חיים העניג, אבער יעצט איז שוין חיים העניג געווען פריפעירד און די גאנצע שול האט זיך אנגענומען, מען האט זיך צוטיילט און ממילא זענען מיר אויף גרויסע צרות ווייל דער הייליגער רמב"ן זאגט, ער ברענגט עס משם המדרש, פארוואס גייט עס אין קאנטיניועישאן, לא תרצח, לא תנאף. און אזוי ווייטער, זאגט ער ווייל ווען איינער מאכט אן א ממזר וויל ער דאך נישט אז די גאס זאל וויסן דערפון, איז ווען דאס קינד ווערט געבוירן מאכט ער אלע וועגן וויאזוי ער זאל הרג'נען דאס קינד ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר, וועגן דעם גייט לא תרצח לא תנאף און לא תחמוד גייט אויך אינאיינעם ווייל אז לא תחמוד אשת רעיך, דו ווייסט זי איז א פארהייראטע פרוי האב נישט מיט איר, גיי נישט מאכן מיט איר א ממזר, סאו דאס איז א קאנטיניועישאן. יעצט, איך זעה אז לא תנאף האבן זיי שוין מקיים געווען, דער זוהן זיכער, דער אהרן רייז ריז האט עס מקיים געווען, יעצט האלט מען שוין ביים מקיים זיין דעם לא תרצח, איך וויל דיר זאגן א זאך, איך וויל יעצט רעדן צו חיים העניג, חיים איך וויל דיר עפעס זאגן, דער הייליגער ריזשינער איז געזעסן אין תפיסה, עס איז דא אסאך גירסות פון די מעשה, איך האב געהערט איינע פון די גירסות פון עפעס א גרויסן צדיק אז זיין טאטע האט אים אמאל געזאגט פארן הייליגן ריזשינער, זאלסט וויסן, איך בין געגאנגען אויף זייער א געוואגטן וועג, אבער איך בעט דיך מיין קינד, אויף אזא געוואגטן וועג זאלסטו נישט גיין. און דאס וואס דאס מיינט איז איז אזוי, ס'מיינט אז ער האט זיך געשלאגן מיטן סמך מם פנים אל פנים. אונז געפינען מיר אין די גמרא אויכעט, אז איינער פון די אמוראים האט געזאגט, ווען איך וואלט ווען חתונה געהאט ביי די פערצן וואלט איך געזאגט גירא בעינא דשטנא, ווערט געברענגט אין אלע ספרים, דער מהר"ל רעדט דערפון זייער אסאך מאל אז א מענטש טאר נישט זאגן דאס ווארט גירא בעינא דשטנא ווייל דו קענסט דיך מיט א מלאך נישט שלאגן, דאס ביסל וואס אונז זעמיר מעמיד נסיונות יעדן טאג איז נאר ווייל דער אייבערשטער העלפט אונז צו, און אונז קעגן א מלאך? די א מלאך פארברענט דיך איז על כל פנים. האט ער אים אנגעזאגט ער זאל נישט גיין אין זיינע וועגן, זעהט אויס אז דער הייליגער ריזשינער'ס טאטע האט זיך געשלאגן מיטן סמך מם פנים אל פנים ער זאל קענען אראפ ברענגען אזא נשמה קדושה ווי דער הייליגער ריזשינער, און ער האט באצאלט א פרייז פאר דעם, ער האט געדארפט גיין זיצן אין תפיסות וכדומה, ווען ער איז געזעסן אין תפיסה האט מען אלץ געברענגט פארן הייליגן ריזשינער'ס מאמען א גריס פון איר זון, האט זי אייביג געזאגט איך וויל וויסן א סימן אז דו האסט גערעדט מיט אים איז איינער פון די סימנים ס'איז דא אסאך אין די מעשה ביכלעך שטייט אסאך און כ'האב געהערט פון צדיקי אמת אסאך זאכן וואס ער האט באפוילן א וואס און וויאזוי זי האט געוויסט א סימן א פרייוועט סיקרעט וואס קיינער וואלט נישט געוויסט ווען נישט דאס וואס די ריזשינער לעבט און ער האט עס פארציילט איינס איז געווען דאס אז זיין טאטע האט אים אמאל אנגעזאגט אז אויף מיין וועג ווי איך בין געגאנגען זאלסטו נישט גיין ווייל ס'איז זייער מסוכן. למעשה האט זי געוויסט אז דער זון לעבט. מען דערציילט נאך א מעשה אז אמאל האט ער געזאגט מאמע דו ביסט שולדיג פארוואס איך זיץ דא אין תפיסה. און דאס האט דער חסיד וואס איז אריין געגאנגען האט געהאט א רעכט אריין צו גיין זעהן דעם ריזשינער אין תפיסה האט עס מורא געהאט איבער צו געבן זאגט ער פארן הייליגן ריזשינער ווי קען איך דאס טון דיין מאמע איז אן אלמנה כ'וועל איר זאגן זי איז שולדיג זאגט ער זאג איר וואס איך זאג דיר. נאכדעם און יענער איז ארויס און ער קומט צו צו די מאמע פון ריזשינער זאגט ער זאלסט וויסן. פאר די רעבעצן זאלסט וויסן דיין זון האט געזאגט דער הייליגער ריזשנער אז דו ביסט שולדיג פאר דעם וואס ער זיצט דארט האט זי געזאגט יא דו האסט גערעדט מיט אים פרעגט נאכדעם דער חסיד וואס הייסט דאס אז פאר מען האט געדארפט אראפ קומען אזא גרויסע נשמה האט מיך מיין מאן אריין גערופן האט מיר געזאגט זאלסט וויסן ס'האנדלט זיך אראפצוברענגען זייער א גרויסע נשמה אבער ס'וועט קאסטן א פרייז ער וועט מוזן גיין זיצן אין תפיסה און איך וועל מוזן נסתלק האט די מאמע געזאגט פון הייליגן ריזשינער איך בין מסכים אויף אלעם נאר אראפצוברענגען א הויעכע נשמה ממילא איז זי שולדיג פארוואס ער זיצט אין תפיסה ווייל זי האט מסכים געווען עניוועי ס'איז נישט וויכטיג איך וויל דאס זאגן חיים קעניג זאלסט וויסן איך בין געגאנגען אויף דעם וועג. אויף דעם זייער מסוכנ'דיגן וועג וואס דעם הייליגן ריזשינער'ס טאטע האט אים אנגעזאגט ער זאל נישט גיין אויף דעם וועג, נאר וואס אמאל מוז מען טון מיט מסירת נפש, זאלסט וויסן. מיין לעבן איז איינגעשטעלט יעדע מינוט, און מען האט מיך שוין געשאסן מיט אסאך יארן צוריק, און מען האט מיך געווארנט פאר דעם, און נאכדעם האט מען מיר געגאסן בליטש אין אויג, איך וואלט געקענט זיין אדער א טויטער חלילה אדער א בלינדער וואס ס'איז חשוב כמת. זאלסט וויסן, כ'האב ברוך השם נישט אויפגעגעבן די מערכה, און ס'האט נושא פירות געווען. ס'שטייט דארטן אז ער האט געטראפן, אין די משנה שטייט דארטן אז ער האט געטראפן רבי יוסי בן קיסמא אויפן וועג, האט ער אים געזאגט, קום רבי רצונך שתדור במקומנו, האט ער געזאגט, אפילו דו געסט מיר אלף אלפים דינרי זהב, קען איך מיך נישט באזעצן דא, ווייל ס'איז נישט קיין מקום תורה. פרעגט רבי חיים בריסקער. רבי יוסי בן קיסמא איז דאך געווען א גרויסער תנא אין די משנה, ער ווערט דאך געברענגט אין אבות, נו פארוואס מאכסטו נישט קיין מקום תורה? דער תירוץ זאגט רבי חיים, א מקום תורה קען מען מאכן נאר מיט מסירת נפש, נאכדעם פעלט שוין אויס געלט ס'זאל קענען ווייטער אנהאלטן, אבער דער יסוד מוז זיין מסירת נפש. און אזוי האבן די אלע רעבעס צוריק געשטעלט אידישקייט נאך די מלחמה, דער גערער רעבע, דער בעלזער רב, דער סאטמארער רעבע, די אלע גרויסע. ווען דער בילגורייער רב איז נסתלק געווארן איז געקומען דער גערער רעבע און ער האט מנחם אבל געווען, דאס איז דאך דער רבי אברהם מרדכי, ער האט מנחם אבל געווען דעם בעלזער רב, האט ער אים געזאגט אזוי ווען ס'געשעהט א חורבן זאגט ער וויין. א חורבן בית המקדש וויינט מען און אזוי ווייטער, זאגט ער, וויינען וויינט מען אויף יענעמ'ס חורבן, אויפן חורבן בית המקדש און אזוי ווייטער, דעם אייגענעם חורבן וויינט מען נישט, נאר מען פרובירט עס צוריק צו פאררעכטן און צוריקצושטעלן, האט ער געזאגט פארן הייליגן בעלזער רב, דער אייבערשטער האט אייך איבערגעלאזט אז איר זאלט צוריקשטעלן דאס אידישקייט פון גאליציע, ס'איז אויף אייער אחריות אז איר זאלט עס צוריקשטעלן. נאכדעם האט ער אים געזאגט המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים און זאלט אפגעהיטן ווערן פון צער, און דער הייליגער בעלזער רב געזאגט, דעיס ווייס איך נאך נישט פונקטליך וואס דאס הייסט צער ווייל כ'האב נישט געהאט ברוך השם קיין שום צער אין מיין לעבן. עניוועי, למעשה וואס איך וויל פון די מעשה ארויסברענגען איז אז אויפן חורבן וויינט מען אויף יענעמס, ס'האט איינער געהאט נעבעך א מיספארטשען, ס'איז אים עפעס געשען וויינט מען דערויף. דער בית המקדש איז אומגעקומען, וויינט מען דערויף. אייגענעם חורבן פאררעכט מען אליינס. יעצט וויל איך דיר זאגן, דו ווייסט נישט אז די רוצחים זענען עלול היינט אפילו חסידישע אינגעלייט צו הרג'נען מענטשן, דאס איז היינט גארנישט. איר זעט אין ווילימסבורג האט מען געהארגעט א צדיק פון א אינגערמאן, מנחם שטארק, און נאך ביז צום היינטיגן טאג ווייסט מען נישט און מען וועט נישט וויסן ווער ס'האט אים געהארגעט, בקיצור מ'האט שוין געטראפן. דעם דרייווער, דער דרייווער זאגט אז ער האט געדרייווט אבער ער האט אים נישט געהארגעט, דארט האבן געמוזט זיין חברה וואס האבן אים געהארגעט אדער פון די אידן פון אונזערע אדער על כל פנים מען דארף וויסן ווער ס'האט זיי געשיקט אז אם אתה לא תסגור את החאטליין אני יורה בך, בקיצור איך האב נישט צוגעשפארט איך האב געהאט אים בוידעם כ'האב געוואלט ער זאל שיסן און פאלן א קרבן ווי האט אונזער הייליגער רבי געזאגט, מ'איז ארויסגעגאנגען אמאל צו פראטעסטירן קעגן די ציונים. האט מען געוואארנט דעם רעבען אז זיי האבן געסטראשעט צו שיסן, זאגט דער רעבע ס'וועט פאלן א קרבן, סע איינער מוז פאלן, ס'מוז זיין מסירת נפש. יעצט די זעלבע איז מיט דיין פרשה אויכעט, דא מוז זיין א מסירת נפש, ווייל זיי זענען רוצחים, זיי וועלן דיך הרג'ען, ס'מוז זיין מסירת נפש, דו מוזט גיין צו די פאליס, דו מיטן גאנצן בעלזער שטיבל וואס האבן עס געזעהן מוזן גיין צו די פאליס, מען מוז איינגעבן א ווארענט אוו ארעסט, מען מוז אים איינזעצן און מען דארף נאכדעם מאכן, כ'ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט אין ענגלאנד, אבער דא הייסט עס אז דו טארסט נישט גיין אין די זעלבע גאס ווי יענער איז, וכדומה, ווייל טאמער נישט, איך בין דיר מבטיח, און איך בין נישט קיין בעל רוח הקודש, נאר איך קען דיר עס זאגן פון אייגענע עקספיריענס. ווען נישט דאס לולי השם שהיה לנו בין איך שוין היינט אין דר'ערד, והא ראיה שטארק איז אין דר'ערד, און חזקל שמש איז אין דר'ערד, ס'האט אים אויך א איד געהארגעט, דער שלעזינגער, ער זיצט אין תפיסה, ער זיצט נאך פאר אנדערע זאכן, ס'האבן אים געהארגעט היימישע מענטשן, ביי אונז רציחה איז ליידער ליידער פונקט אזוי ביליג ווי זנות, איז וויל איך דיר זאגן טאמער עטס עטס נישט נעמען קער פון די זאך באצייטנס עט עטס זייער נישט גוט פארן און דער שייע רייז עט נאך באקומען ער'ט נאך ווערן גאר דער שלעגער ער מעג טוהן אלעס און זיין זוהן איז נאך א שלעגער און א רוצח קען זיין דער טאטע איז אויכעט א נואף איך ווייס נישט ווען איך זעה איינער איז אזוי פארכאפט אין רציחה האב איך קלאר אז לא תרצח ולא תנאף גייט אין איין. יעצט באמת, יעדן נואף מעג מען הרג'נען ווייל ער איז א רודף אחר העריות, אזוי ווערט געברענגט אין שלחן ערוך. נאר, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא, דער ריטב"א זאגט אז מ'קען היינט נישט הרג'נען ווייל ס'איז יד גוים תקיפים, און ממילא מעג מען אים איינזעצן. יעצט, דעם רייז רז רי זאלט איר מאכן זיכער, דער זון, דער אהרן, דער וואס הייסט נאכן סאטמארער רעבן, אהרן רייז רז רי, אים זאלט עטס מאכן זיכער אז ער זעצט אים איין אויף צוואנציג יאר ער זאל נישט קענען זיך דרייען אין די גאס, עטס האטס גענוג וויקטעמס און עטס ווייסט פונקטליך וואס ער האט געטון, און דעם טאטן זיינעם זאל מען איינזעצן פאר שלאגן מענטשן, ס'זאל זיין א אותו ואת בנו, דער טאטע זאל קענען מיט אים מאכן משכב זכור און ער מיטן טאטן אין די תפיסה, אזוי ווי די מעשה. מיט נח מיט מיט זיין זון חם, איך בעט ענק לאזט עס נישט דורך, ווייל טאמער לאזט עטס עס דורך זאלט איר וויסן איר זענט אין געפאר, די גאנצע סטעביליטי פון בית מדרש, די גאנצע קדושה פון בית מדרש, די גאנצע סעיף גארדינג פון די קינדער אין בית מדרש און פון די פארהייראטע פרויען פון בית מדרש און אויך פון די גאס, אלעס ווערט צעפאלן. ס'פאלט אוועק די חומה בצורה און עטס זענטס מער נישט קיין בעל הבית און נאכדעם עט זיין יצא מה שיצא און ס'עט זיין איריווערסיבל סאו איך בעט ענק ברחמים נעמטס גראד עקשאן גייטס גראד צו די פאליס יעצט די שאלה איז פארוואס זאל מען גיין צו די פאליס ס'איז דאך דא רבנים יעצט איז נאכאמאל כ'וועל אייך מסביר זיין די רבנים קענען די זאכן וואס זיי לערנען איינער לערנט אורח חיים איינער יורה דעה איינער חושן משפט איינער אבן העזר ער כאפט נישט דעם יורד די תורה יורד לסוף דעתו פונעם סורר ומורה אז נאכדעם וועט ער זיין מלסטם את הבריות און נאכדעם וועט ער זיי הרג'נען און דער רב כאפט דאס נישט און ער קומט מיטן פרומען פרצוף מען טאר נישט מייסערן א מעשה א בוידעם מען טאר נישט נעמען קער די רבנים דארף מען עס ערלעדיגן כ'וויל ענק פרעגן. אויב קענען די רבנים ערלעדיגן די אלע זאכן אין בית מדרש און אונטער די אידישע מזוזה, און פארוואס האט עטס נישט ערלעדיגט אז דער בחור אהרן רייז רז רי איז א יונגערמאנטשיק זאל נישט זיין קיין נואף? פארוואס האט עטס דאס נישט ערלעדיגט? סאו אלא מאי קענט עטס גארנישט ערלעדיגן. עטס קענטס ערלעדיגן גארנישט מער ווי מאכן זיכער אז מען געבט ענק מעמדות, און מען געבט ענק אויך ווען מען פארקויפט דעם חמץ געבט מען ענק א באקשיש. מער פון דעם קענט עטס נישט ערלעדיגן. איז במילא זאלט עטס נעמען קער און עטס זאלט זעהן אז מען זאל איינזעצן דעם שלעגער, דעם טאטן, און דעם זון וואס ער איז א נואף, און טאמער קענט עטס נישט און עטס האטס נישט קיין חשק זאלט עטס כאטש איין זאך טון, ווארפט זיי ארויס פון בית מדרש. און די עטס ווייסט וואסערע א וועלטס חילול השם דאס איז אז מען טוט אזא זאך אין בית מדרש? דאס איז דאך א וועלטס חילול השם. כ'האב אויך געוואלט צולייגן נאך א צוויי וויכטיגע עמערדזשענסיס, איינס איז אז נעכטן איז געווען וועגן דעם סקארקעלע איז געווען אויפן ניוז אז טאמפסאן לאזט וואקן די אלע וואס סקארקעלע האט איינגעזעצט פאר גארנישט און מ'האט זיך גענומען איבער די ביינער פון יעדן די עי, פון וואנעט ווייס איך אז דאס קען נישט געשען נאכאמאל? דאס איז דאך געווען מיין קשיא וואס איך האב געפרעגט אלע צייטונגען. וואט מעיקס אס שור אז אונז וואוט מיר יעצט אריין א נייע מענטש מיסטער טאמסאן וואס וואס ווייס איך וואס ער גייט טוהן צוויי דריי יאר ארום דאון די ליין איך האב זיי אלע מסביר געווען פארט נאקס ווי ס'ליגט דעפאזיטעד די אמעריקאנער גאלד איך הער אז ס'ליגט נישט איך הער ס'וואלט ווען געדארפט ליגן דארט על כל פנים כ'האב נישט אזויפיל געלט וויפיל ס'דרייט זיך דא אין די גאס פאר זנות ווען ס'זאל זיך דרייען פאר עני אדער סיקנעס אזויפיל געלט וואלט מען דאך שוין לאנג געקיורט, ווען ס'זאל זיך דרייען פאר קענסער אזויפיל געלט וויפיל ס'דרייט זיך דא פאר זנות וואלט מען אונז שוין לאנג נישט געהאט קיין פראבלעם מיט קענסער, קען זיין וואס ווערן אן אנדערע קראנקהייט אבער קענסער נישט, ווייל די אלע ריסערטשערס ארבעטן דאך מיט א באדזשעט. האב איך געזאגט דעמאלטס אין אלע צייטונגען וואס בין איך זיכער אז טאמסן וועט זיין בעסער און איך האב יעדן געפרעגט מיט וואס בין איך זיכער האט יעדער געזאגט יעצט האט מען די צייטונגען סאו ברוך השם האמיר די צייטונגען. נאו נאו נאו אי אי אי וויר נאט לעטינג יו געט עוועי וויט די אלע זאכן, עניוועי פרייטאג הייבט זיך אן ברוך מרדכי'ס קעיס און מ'האפט דארט אויך צו האבן אלע צייטונגען. נאך א זאך האב איך אים געוואלט זאגן כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון אנטווערפן און זיי זאגן אז די גאווערמענט האט דארטן געמאכט א געזעץ אז מ'לייגט אין יעדע גאס ווידיאוס, זיי גייען קאנטראלן די גאסן אזוי ווי ביי אונז אין מאנהעטן. עטס געדענקטס אז לעבן וויזשניצער בית מדרש און לעבן וויזשניצער תלמוד תורה פאר צוויי דריי יאר צוריק האב איך ענק געזאגט ס'איז געווען א רעיפ, מ'האט גענומען א מיידל מ'האט זי אבדאקטעט אין אן עלי, און די פאליס איז געקומען צו וויזשניץ און זיי האבן געזאגט געב אונז ארויס דיינע ווידיאוס און וויזשניץ האט עס זיי געגעבן און מ'האט יענעם געכאפט און איינגעזעצט, סאו זעען זיי דאך אז ס'איז א פרואוון מעטעד, סאו. רבותי, טאמער גייט איר זינדיגן אין בעלזשעם, אין אנטווערפן, און אין אנדערע שטעט, זאלט איר וויסן דו ביזט אין געפאר, ווייל יעדע זאך ס'איז עין רואה, ס'איז אנבעליוועבל. ביי אונז דא אין אמעריקע קען מען עס נישט לייגן אין בארא פארק ווייל מ'האמער אגודת ישראל באמצע, מ'האמער אזא הונט ווי דוב הייקין, און ער מאכט זיכער אז די רבנים און די שומרים זאלן האבן זייער וועג, באט און צווייטנס, ער איז אנדער אינוועסטיגעישן, ער גייט נישט פארן גוט מער. די זאכן זענען געענדיגט. ווילאנג די רבנים האבן געהאט א פאוער און זיי האבן געקענט קאנטראלן האבן זיי עס געדארפט טוהן נארמאל, יעדער זאל עפעס האבן, די פארברעכער זאלן עפעס האבן און די גוט גייס זאלן אויך עפעס האבן, האבן זיי געזאגט ניין אונז שטעלן מיר זיך לינק אלל די וועי, און זיי האבן גענומען נחום ראזנבערג אים געלייגט אין חרם, וואס האט דאס געטוהן? אז זיי האבן פארלוירן די קאנטראל איבער מיר. זיי קענען, נאכאמאל א חרם קען שוין נישט זיין, ווייל קודם כל אין איסור חל על איסור און נאכדעם אז דער ערשטער האט נישט געהאלפן וואס וועט דער צווייטער העלפן? און איך האב געהאט באמבערט און געהאמערט זיבן יאר אז די רבנים זענען נואפים און די לאועסט קלעס, און דער עולם גלייבט עס היינט. ס'האבן מיר דערציילט די צוויי גרויסע ביזנעסלייט, מ'האמיר אייך געפאלגט, מ'האמיר געהאט אן ערנסטן ערנסטן פראבלעם מיט מיליאנס אוו דאלערס, מ'האמיר אראפגעזעצט א לאוער, מ'האמיר אראפגעזעצט אן אקאונטענט, מ'האמיר אראפגעזעצט דריי חברים פון ביזנעס לייט, איך האב געברענגט איינעם און ער איינעם און זיי האבן געברענגט א צווייטן, אזוי ווי אין די משנה שטייט זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, און די צוויי נעמען א דריטן, ס'האט געדויערט צוויי וואכן, מיר זעמיר געזעסן יעדן טאג א צוויי דריי שעה, יעדער האט געטענה'ט זיינע טענות, מען האט אלע דאקיומענטס אויסגעטשעקט, נישט אזוי ווי איצעלע פימפ, איצעלע פימפ האט געזאגט ווייל דו האסט א לאנגע בארד צו ווייל דו געסט מיר אפאר טאלער איז אזוי. ער זאגט נחום, ס'איז אזוי אינטערעסאנט געווען צוצוקוקן, און יעדער איז ארויס צופרידן, אוודאי קיינער האט נישט באקומען וואס ער וויל, אבער מ'איז ארויס צופרידן אז מ'האט דיך געלאזט רעדן, פונקט ווי מ'האט מיך געזאגט איך זאל אריינפיילן פעיפערס צום דזשאדזש אז שניצלער האט מיך בא'עוול'ט און מ'האט מיך נישט געלאזט אפילו רעדן, פרעג איך איינעם וואס וועט עס העלפן, מ'האט דאך שוין, ס'איז דא א דיעל, זאגט יענער ס'וועט העלפן פאר צוויי זאכן. קודם ס'קען זיין די דיעל פאלט דורך, און צווייטענס עט ליעסט אז מען האט דיר נישט דיפרייווט דיין פרידעם אוו ספיטש, די רבנים האבן מיר געוואלט דיפרייוון די פרידעם אוו ספיטש, כ'האב אין אייאווא האב איך א האטליין און זיי גייען מיך לייגן אין חרם אין ניו יארק, ס'איז דאך אן אוטרעידזש, זאגט מיר דער איד איר זאלט וויסן אייער עצה איז אזוי גוט געווען און ס'האט אונז געקאסט מינימום, ס'האט אונז געקאסט אויף די שעה, די לויער האט גענומען אויף די שעה, די ביזנעס לייט האבן גענומען אויף די שעה, ס'איז זייער פיין געווען. ס'איז געווען א דין תורה פון עטליכע מיליאן דאלער, און אלעס וואס האט אונז געקאסט פיס איז געווען פופציג טויזענט דאלער, און יעדער איז ארויס צופרידן. יעצט ביי מענדל דעם בלינדן, מענדל דעם דיין, דעם בלינדער דיין, ביי זילבער, איז פאר מ'זעצט זיך אראפ איז פופציג טויזענט, פלאס פופציג טויזענט אונטערן טיש, און פלאס פלאס פלאס, און נאכדעם גייט מען ארויס נישט צופרידן, און ווען מ'וויל עפעס רעדן שרייט איצעלע פימפ, שייגעץ! די רבנים רעדן! העי! ס'איז געמאכט אז יעדער זאל קענען רעדן. אינטערעסאנט ווען ביים אייבערשטן גייט אז ואתה עתיד ליתן דין וחשבון זאגט די גרא וואס הייסט דין און וואס הייסט חשבון זאגט ער דין הייסט די מען נעמט אפיר אלע עבירות און חשבון הייסט דו אליינס געבסט דעם חשבון דו זאגסט פאר דעם וואלט איך אזוי געטוהן אזוי ווי אונז געפינ'מיר נאך דוד המלכ'ן ווען ס'געווען די פרשה פון אשת אוריה החתי, איז געקומען דער נביא און ער האט געפרעגט, נתן הנביא פרעגט אויס פונקטליך וויאזוי וואלסטו געטון ווען ס'איז דא אזא און אזא פרשה, האט דוד המלך געזאגט, איך וואלט יענעם אונטערגעברענגט, האט דער נביא געזאגט, זעסט יעצט דו ביסט דער באטרעפנדער, וועגן דעם שטייט פון ווילנער גאון אז מ'זאל זיך אויסלערנען אייביג דן, מלמד זיין לכף זכות, ס'הייסט אזוי, דער אייבערשטער נישט נאר ער לאזט דיך דערציילן אלעס וואס דו האסט געזינדיגט, נאר ער זאגט דיר נאך, ווייסטו וואס, מאך דיר אליין דעם שטראף אויכעט, וואס וואלסטו ווען געטון? דער איצעלע פּימפּ אלקים נצב בעדת קל איז בײַ דער תורה, דאַרף מען יענעם לאָזן רעדן און מע דאַרף אים לאָזן זאָגן וואָס ער האַלט, וואָס קומט זיך אים און וואָס נישט, פֿלעגט דער פּימפּ אַרײַנשרײַען, שאַ, דרך ארץ, ס'איז דאָ רבנים! אונדז ווייס מען, ס'איז דאָ רבנים, אָבער ווער זאָגט זײַנען גרעסער פֿון כּביכול פֿונעם אייבערשטנס בית דין? זיי לאָזן יענעם אויסרעדן. עניוועי, למעשה, ס'האלט יעצט דא אז אין אנטווערפן, וויל איך אנזאגן די אינגעלייט, די אלע וואס זיי גייען אין די ווערטסהייזער דארט, און אין די בארס, און די וואס זיי גייען צו די זונות, און דארטן איז דא אסאך געי בעטס און געי בארס, ווייל דאס איז דאך דארטן זייער נפרץ אין יוראפ, זאלט זייער וואטשן, ווייל מ'וועט אייך וועלן כאפן, וועט מען אייך קענען כאפן פון די ווידיאו, סאו פון היינט מאל אן, זאגטס וואס איז געשען איז געשען, וואס איז געווען איז געווען. מען גייט זיך פירן ערליך, און ברוך השם אז מען האלט דא, די וועלט רוקט זיך פאראויס, אונז האמיר זיך לאזן דא פון אפאר שקצים, אונז האמיר זיך לאזן דא פון אזא דוב הייקינד, אונז האמיר זיך לאזן דארטן פון אפאר רבנים נואפים, סאו ווען זיי זענען געגאנגען ווילד האבן זיי אלעס פארלוירן, אונז האמיר מער נישט קיין חלק קיין שייכות מיט קיין רבנים. און דאס איז וואס זיי האבן אויפגעטון מיט דעם ווילד געגייעכץ, ווייל אין דער אלטער היים ווען ס'איז געווען א קליינע שטאט און ס'איז געווען א בית דין, האט מען געקענט יענעם, ווי מען זאגט, מיט כח שטעלן אויפ'ן פלאץ. היינט קענסטו גארנישט. קוק אן משה, א וואס א מסור, מען האט א ערשטן קאזין, משוגע איז ער פונקט ווי משה, דער חילוק נאר משה האט א דזשאב, מיינט מען אז ער טוט גוט, ער פארפירט, דעם גאנצן סאטמאר האט ער אפגעברענגט פון וועג, דער אנדערער, זיין קאזין משה אריה, וויאזוי ער הייסט, אין אנטווערפן, ער קערט איבער די שטאט, ער איז א מסור, ער האט איינגעמסר'ט אריה לייב גלאנץ, ער איז די, די, דאס איז די משוגעים, די, די קענסטו נישט טעימען, איז ביז ווילאנג ס'איז געווען עפעס א כח פון א רב, ווען א רב האט מיך אראפגערופן, ווען א רב רופט מיך אראפ און זאגט ר' נחום, לאמיך הערן, וואס איז מיטן האטליין, צו וואס ברויכסטו עס האבן, דער איינציגער וואס האט מיך אראפגערופן איז געווען ווינער רב. ער האט געזאגט זיי האבן שוין אלע אונטערגעשריבן זיי ווילן איך זאל אונטערשרייבן זאג איך אים ווינער רב שרייבט נישט אונטער צוויי פילערס, די גרעסטע גבירים ביי אייך אין שול גייען מיט זונות יעדן זומער פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו זאג איך ווייל סוף זומער זענען זיי מיך קומען פרעגן צו דאס וואס זיי זענען געגאנגען מיט א זונה צו דאס איז געווען א דאורייתא צו א דרבנן צו נאר ביי א איד איז דם נידות א דאורייתא און צו ביי א גוי אויך. ס'הייסט ער האט א פראבלעם צו ס'איז א דאורייתא צו א דרבנן, זאג איך אים אז ס'האט דאס געקענט קריגן עידס און האסט דאס געקענט פארשוואנגערן די גויטע און דו האסט א קינד ערגעץ, דאס האט דיך נישט געבאדערט, באט עניוועי איז ער געגאנגען האט עס אויסגעטשעקט, ער האט געזאגט קומט צוריק זונטאג, זונטאג האט ער געזאגט איר זענט גערעכט איך שרייב נישט אונטער, האט זיך געדארפט אראפזעצן מיט מיר, סא עניוועי די רבנים האבן פארלוירן זייער כח. און דאס איז זייער גוט, יעצט טוט יעדער ממש ס'איז די צייטן, אזוי ווי ביי די שופטים, איש כל הישר בעיניו יעשה, יעדער טוט וואס ער וויל און דו קענסט קיינעם נישט זאגן, און דעטס איט, און די געים איז אווער, די געים איז אווער, ברוך השם, זיי האבן זיך אזוי געבעט די רבנים אזוי שלאפן זיי, עניוועי, סאו ברוך השם אין אנטווערפן איז שוין דא ווידיאוס, און אין ניו יארק איז אויך דא, נאר ביי אונז אין בארא פארק און אין וויליאמסבורג קען מען נאך פייטן דערויף, וויר רעדי טו פייט, שוין. דאס איז געווען די אימערדזשענסיס וואס כ'האב צוגעלייגט, און יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר סיני, כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב שוין געמאכט מיין דרשה פון בערך א שעה מיט א דריי פערטל, אבער איך לייג צו אביסל היילייטס, קודם האט מיך אפגעקאלט איינער א שמשׂ אין א שול, א גרויסע שול, ס'קומען עפעס א פרעמדער איד דאווענען דארט, און ער האט אנגעהויבן צוטיילן קענדי צוקערלעך פאר די קינדער, אה! און דער שמש איז צוגעגאנגען און ער האט געזאגט דעם איד פאקט אייך איין מיט די קענדיס און גייטס ארויס פון די שול, ס'איז געווען שבת, איך וויל נישט וויסן, הייבט ער אן, וואס ביסט נאריש, איך געב אביסל צוקערלעך פאר די קינדער, איך וועל אויפהערן צו געבן די צוקערלעך, זאגט ער ניין איר בעלאנגט נישט דא און גייטס ארויס, זאגט ער וואס האב איך געטון, זאגט ער איר האט גארנישט געטון, דאס איז על שם סופו, די גמרא זאגט אז א סורר ומורה איז הרג'ט מען אים על שם סופו. זאגט ער איר הערט אמאל נחום ראזענבערג אויפן האטליין ער זאגט אזוי מען געט קודם א גלעט פארן קינד אין די באקן דאס איז פניו של מעלה און נאכדעם קומט מען אראפ ביז מען גייט צו פניו של מטה נאנאנאנאנאנאנאנא נישט דא אזא מין זאך איר גייט ארויס פון דא פאר איר הייבט נאך אן צו ווערן היימיש מיט די קינדער שוין זאגט מיר זאגט מיר דער איד דער דער שמש זאגט מיר הע הע וואס זאל איך אייך זאגן הע הע דו ווייסט אליין נישט יו דאנט נאו אנפארטשענעטלי לאזט מען דיך נישט דאווענען אין קיין שול, ווייסטו נישט די פראגרעס וואס ווערט געמאכט אין יעדן שול, העטן זיי ווען דיך געלאזט דאווענען אין א שול, וואלסטו ווען אליינס געזען וואסערע עדווענסמענטס איז דא ברוך השם וועגן טשיילד סעיף, יעצט די וואך. איז געווען צוויי ארטיקלען, איינס איז געווען אינעם מאנטאג'דיגן דעילי ניוז, און איינס אין זונטאג'דיגן דעילי ניוז, אין זונטאג'דיגן דעילי ניוז איז געשטאנען ווי ס'איז געווען איינער א חזיר וואס ער האט מכשיל געווען זיינע חברים דארטן אויף די וועסט סייד, און נאך צוואַנציק יאר האט מען אים אויפגעפיקט, די צוויי מענטשן זענען געקומען פארווארד און מ'האט. יענעם איינגעזעצט. עניוועי, נאכדעם איז דא נאך זייער א אינטערעסאנטע מעשה, אן ארטיקל איז געווען מאנטאג אויף פעידזש טווענטי וואן אין דעילי ניוז, און ס'איז דארט נאר איינער א שרייבער, שרייבט זייער גוט, ער איז געווען פֿינף און דרײַסיק יאר אין קרימינאל דזשאסטעס, און ער שרייבט.

און ער ברענגט אז ס'גייט אריבער ביז די קליינע גרעידס פון די צוועלף און נאך נידריגער, ער זאגט זעהר א שיינע ארטיקל, ער זאגט דאס מוז מען דעם עפעדעמיק ענדיגן, און מ'גייט עס מערטשעם ענדיגן, זארגט ענק נישט, ההה. איך זעה אז אלע חזירים האבן שוין נישט קיין מנוחה, למשל איך בין געגאנגען אין די גאס מאנטאג האב איך געטראפן וואלצער, ס'איז נישט דער באבוב'ער וואלצער והוא לא היה בתוך העדה, ס'איז דער וויזשניצער וואלצער דער חזיר וואס ער איז אהער געקומען דא בגניבה און מ'זוכט אים, מ'זוכט אים נישט בעיסיקלי ווייל סרול האגער פון ארץ ישראל האט געבעטן מ'זאל אים געבן א פערמיט ער זאל קענען דא זיין, אבער מ'זוכט אים אין ארץ ישראל ווייל ער האט געטאטשט קינדער צוואַנציק יאר, מ'האט אפילו זיין זון געכאפט שטאטס אים, און אויף יענעם איז אויך שוין געווען תלונות און ער איז געזעסן, צו ער זיצט נאך, ער האט באקומען דאכט זיך מיר דרײַ יאר. סאו דער וואלצער גייט דא ארום און ער טרייט צו רעיזן געלט, היינט האב איך אים געטראפן ווען ער האט מיך געזעהן גיין אונז זעמער געקומען ווי מען זאגט אין די ד' אמות, זעהט אויס אז ער געדענקט אז ס'איז דא א חרם, ער איז אזוי אנטלאפן פון מיר, ער האט נישט געוואלט זיין אין מיינע ד' אמות, איך ווייס נאר נישט צו ווייל ער ווייסט אז סרול האגער המצרי האט מיך געלייגט אין חרם, ס'איז ווייל ער האט פשוט מורא ווייל איך אונז גיימער אים צוריק שיקן ביז ארץ ישראל. יעצט איז דא איינער דער גרויסער מעגא חזיר דער וואס האט זיך געשריבן מיט א פערצן יעריג מיידל ער האט געמיינט ער האט זיך געשריבן מיט אן fbi agent אבער ער האט געמיינט ער רעדט צו א פערצן יעריג מיידל און ער האט געוואלט האבן אן אפעיר מיט איר און ער האט אפגעשמועסט זיך צו טרעפן ערגעץ אין א פארק פון פלעטבוש ער איז א רב ער הייסט ראבינאוויטש ער איז דעם גרויסן דעם מונקאטשער רב'ס א קאזין. בקיצור, און דערווייל, דאס מיידל האט זיך אים אריינגעזעצט אין די קאר, און מ'האט אים ארומגענומען מיט פיר עף בי איי עידזשענטס און מ'האט אים גראד איינגעזעצט. די ווייב האט ארויסגעווארפן אלע זיינע זאכן פון הויז, מ'האט געזען פיקטשערס ווי זי ווארפט אלעס ארויס, זי וויל נישט מיט אים האבן מער, און היינט דרייט ער זיך אין ווילימסבורג און ער זוכט וואו צו דאווענען. ס'איז נישט פעיר. און רבותי איך וויל ענק זאגן, ס'דרייט זיך א חזיר וואס ער קען מטמא זיין פערצן יעריגע מיידלעך צו זיין אורדזש איז פערצן יעריגע מיידלעך, האט זיך געשריבן מיטן אינטערנעט מיט א פערצן יעריג מיידל. און יעצט דרייט ער זיך דא אין ווילימסבורג ער גייט מיט א אראפגעבויגענעם היטל ער האט א געשטיצט ווייס בערדל דער'ס נאו ריזען פארוואס אונז זאלמער זיי דא אריינלאזען סא אונז גיימער זיי רודפ'ן איינס נאכ'ן ס'אנדערע זיי גייען קיין מנוחה נישט האבען בקיצער אונז האמער נישט קיין מנוחה די עדוועקעטס זיי ווילען אויך נישט האבען קיין מנוחה נאר מ'עט זעהן ווער סעט שנעלער מיד ווערען. על כל פנים, ס'פארט גאנץ גוט, און אזוי דארף זיין, און אזוי וועט עס ווייטער אנהאלטן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. ס'איז געווען אין איינע פון די עה אראבישע לענדער, איז געווען א קלערק, א קלערק הייסט א רב, אזוי ווי ביי אונז א רב הייסט ביי זיי א קלערק, איז ער געגאנגען און ער האט מאנס געווען א מיידל פון פופצן יאר, שטייסט, ער האט אויכעט א תאווה, עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ישמעאל, בקיצור, די טאטע מאמע איז געוואויר געווארן דערפון. זענען זיי געגאנגען זיי האבן אים עפעס אינטרעפט ערגעץ און מען האט אים אפגעשניטן די נאז מיט די צוויי אויערן דעטס איט נו קענסטו יעצט גיין אין די גאס. און יעדער פרעגט אים וואס איז געשען מיט די נאז זאגט ער הער אויס איך האב געטאטשט א מיידל און די עלטערן האבן עס מיר אפגעשניטן מיט דעם איז זענען זיי בעסער ווי ביי אונז. ביי אונז אז דער שניצלער ער איז געגאנגען און ער האט זיך ער איז א משוגענער ער זעהט אויס צו זיין א משוגענער אזאנס צו טוהן גיין כאפן ווארפן בליטש פאר יענעם א צודרייטער נעבעך גייט ער נאך ארום זאגן יעדן איינעם ס'איז געווען איז דאך און ראזענבערג איז אריין געקומען אין פיש סטאר מ'האט זיך געקריגט ממילא האב איך אים געגעבן א דערלאנג כהאב מיך פארלוירן ממילא קומט זיך מיר גארנישט קודם סקומט זיך דערנאך יא ביסט נאכנישט פערטיג דאס זאג איך דיר האסט אנגעהויבן מיט א הארטן בחור. און נאכדעם ברוך השם פון די גאנצע וועלט נעמט זיך יעדער אן אפילו בי בי סי די טעלעוויזשען סטעישען אין לונדון האט זיך אנגענומען פאר מיר זיי האבן געזאגט אז די ברוקלין פאלט אין דעם ענין פון טרייען צו פראטעקטן קינדער און ער האט דערציילט א מעשה א מענטש וואס ער לויפט זיך ארום שלאגן פאר פראטעקטן קינדער גיסט מען אים אן מיט בליטש און יענער וואקט. די וואקסט נאך נישט, ס'העט נאך, וועסט נאך אסאך שוויצן ביז די וועסט זיין קלאר מיט דיין נאמען, עניוועי די וואקסט נאך נישט, נאר לאמיר זאגן אז די האסט יא געוואקט פאר די טיים ביאינג, לאמיר זאגן אז די האסט געוואקט, גייסטו פארשמיצן יענעם זאגן הע איז אריינגעקומען צו מיר אין סטאר, די ווייסט אז איך בין אין דיין סטאר קיינמאל נישט אריינגעקומען, די ווייסט אז איך האב מיט דיר גארנישט, יעדן סמארקאטשל ענטפער איך נישט אפילו, דא אסאך בחורים ווילן כאפן א שמועס מיט מיר קומען זיי צו און זיי מאכן פספסט קום קום, איך וואק נישט נאנט ד' אמות מיט די בחורים, ווייל מארגן. אים די לעבאוויטש זאגן גיי זאג ער האט דיך געטאטשט! ס'ממש איז אנבעליוועבל, איך האב געזאגט אויף ענגליש פארן מיסטער טאמפסאן דו וועסט דיך אזוי לאנג חנפ חנפענען צו די אידן צו דעם דוב הייקינד צו דעם פארברעכער און צו דארטן דעם אנדערן דעם סנדר דער סוף גייען זיי אמאל זאגן אז דו האסט גערעיפט א אידיש מיידל און דו וועסט זיין אין צרות דו קענסט נישט דעי חברה דאס איז די גרעסטע לאו לייפס וואס איז געווען אין די וועלט. יעצט די ניו יארק טיימס האט זיך אויך מוראדיג אנגענומען פאר מיר און דער. טאמפסאן האט געפרעגט ווער האט אפראווד דעם דיעל, האט מען אים געזאגט דער און דער. זאגט פרעגט ער פארוואס האט עטץ געגעבן אזא סוויטהארט דיעל פאר שניצלער, זאגט מען ווייל רבי ראזענבערג איז די משוגענער פון שטאט, יו דאנט האוו טו ווארי אבאוט הים, זאגט ער באט איי דאנט אנדערסטענד, די נעקסט מארנינג הי וואס ריטען אפ אין די ניו יארק טיימס, שעראן ראוט אבאוט הים, איי מיען מען איז ביזי זוכענדיג דא א פליגער, פלייט נאמבער טרי סעווענטי, און אויפן זעלבן פעידזש שטייט נחום ראזענבערגן אז מען האט ארויסגעלאזט זיין מענטש וואס האט אים אנגעגאסן מיט בליטש, סאו אבוויעסלי.

סאו אלע זאגן זיי די מען איז לוזינג די פאוער, די מען איז לוזינג היז אפיס, היז לוזינג היז סיעט, ווי איז ער געקומען צו גיין מיט די סאטמארע חיות מיט די לאו לייף? זיי האבן דאך געוואוט קעגן אים, זיי האבן דאך געמאכט ליצע ליצנות פון אים, כ'האב געוויסט זיכער נאך אזא ליצנות וועט ער כאטש די נעקסטע פֿיר יאר וועט ער נישט רעדן מיט זיי, דערווייל איז געשען א מעשה אז ער האט אריינגעגעבן א אידישען ליעזאן דעם הערש וואלף סענדער, דער גרעסטער לעקער. אין די אידישע וועלט, און יעצט האט ער אים אריין געברענגט אלע רבנים, און מען טרייט מיט יעדן צו מאכן א דיעל, און די וואך פרייטאג גייט זיין ברוך מרדכי'ס דיעל, ווער ווייסט וואס ער האט באקומען, קען זיין ער גייט אויכעט ארויס וואקן, מען האט אים דאך איבערבעטן אז מען האט אים איינגעזעצט אויכעט, הו נאוס, דיס איז סאו מעסד אפ נאו, איטס ביקאמינג ווערי ווערי בעד, נאר גארנישט, עט די ענד אוו די דעי, עמער אונז מוזן אריינמישן דא די פעדערל גאווערמענט. ער וועט האבן א פנים אזוי ווי טשארלס היינס, טשארלס היינס שטייט יעצט אויף סטענד די גאנצע צייט, ער האט גרויסע טשענסעס צו גיין זיצן, און די זעלבע וועט אויך זיין מיט דעם מיסטער טאמפסאן, די מען איז wow איז הי גאנא גאו אוט עז ע פעיליער? אנבעליוועבל. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן, איך האב געהאט פאריגע וואך אויפן האטליין. מוישעלע גליק, יעצט כ'האב געזאגט איך מעג האבן א האטליין ווייל טאמער ווער איך געוואויר כ'האב איינעם מבזה געווען פאר גארנישט צו כ'האב געזאגט א ליגנט כ'בין געוואויר געווארן ס'איז נישט אמת שעם איך מיך נישט צו זאגן רבותי איך האב מבזה געווען מוישעלע גליקן פאר גארנישט דאס אלעס וואס כ'האב געזאגט אויף אים אז ער איז א גנב און א גזלן און אז ער האט געהארגעט נעבעך א זעכצן יעריגן בחור אומוועלנדיג דאס אלעס איז קליין געלט לגבי וואס דער אמת איז. מענטשן האבן מיך אפגעקאלט אין די טויזענטער, ער האט גע'גנב'עט ביי מיר פינף טויזענט ביי מיר צוואנציג טויזענט, ער האט צוגעזאגט אזוי ער האט צוגעזאגט אזוי און ער וועט מאכן אינוועסטמענטס, כ'האב אפילו נישט געוויסט וואסערע א מעסטער מיינדעד גנב ער איז, עד כדי כך אז איינער קאלט מיך אפ, מוישעלע גליק, איך בין פון נירעדהאז אין איין שטאט מיט אים, מוישעלע גליק איז נאך אין נירעדהאז געווען דער אבי אבות הגנבים, ער האט דא אריין געפירט אין קארט דעם ווינער רב, דעם. אלטן האדהאזער רב. וואס ער וויל דא איז אז קיינער זאל זיך היינט נישט אויפשטעלן דעם קאפ אזוי ווי מען טוט אין סעקשועל אביוז און מען זאגט צוואנציג יאר צוריק האסטו מיך געטאטשט וויל ער נישט אז מען זאל זיך אויפשטעלן און זאגן משה'לע גליק גיב צוריק די מיליאנען וואס דו האסט גע'גנב'ט סאו איך מוז אים איבערבעטן איך האב נאר איך האב געזאגט אז ער האט נאר דא גע'גנב'ט דארט רבותי ער האט אפגע'גנב'ט די גאנצע שטאט און נאך אין נירעדהאז האט ער אויכעט אפגע'גנב'ט די גאנצע שטאט. אזא אבי אבות הגנבים ער איז. סאו מוז איך אים איבערבעטן נאך איך האב נישט גענוג ארויסגעברענגט וואסערא לאו לייף ער איז און וואס ער האט מורא אז מען זאל אים פשוט נישט איינזעצן. דאס איז משה'לע גליק און ער גייט דורך און שרייט אויף מיר העי דו מוסר! מוסר? ווער האט אריינגעפירט האדהאזער ווינער רב אין קארט די ווינער קהילה? ווער האט באגנבעט נעבעך דארט אין דעם בינעט? ער וואוינט נעבעך אין אין בארא פארק, איז ער אנטלאפן און ער איז געווארן אן ארבייטער ביי זיינס אן איידעם. איך בין א מוסר? מוישעלע גליק די ביסט א לאו לייף די ביסט אזא שמוציאן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן סאו מוז איך דיך איבערבעטן ווייל כ'האב נישט גענוג נאך געזאגט פאריגע וואך סאו די גיי ווייטער און טרעף מיך אין די גאס און שריי מיר ווייטער נאך מוסר ס'וועט זיין א גוטער דיעל די וועסט מיר שרייען מוסר און איך וועל דערציילן וואס די האסט נאך געטוהן אלץ גניבות אינדערהיים אין יוריטא עניוועי, יעצט זעמיר גייען ווייטער. יעצט משה דוד ראזנער, איך וויל דיר זאגן, דו האסט מיר נישט געזאגט ווער די בחורים זענען געווען וואס האבן געווארפן די שטיינער, און איך האב דיר געזאגט, איך וועל האלטן ווארט, משה דוד, איך וועל ארויסברענגען דיין פנים ברבים, און די זעלבע מיט נשמות דארט אין ראזענבערג. מיין נישט אז עטץ שפילטס ענק ארום, ווייל היינט שפילן מיר זיך אלעס צוריק מיט ענק. עניוועי, דו ווילסט זיך ארומשפילן, נאו פראבלעם, אונז טוען מיר זיך שפילן, פיין. יעצט, ס'געווען יום העצמאות, יום העצמות ווי מ'רופט עס. עס זענען געווען אין סאטמאר צוויי מענטשן וואס האבן גערעדט ווי שלעכט מדינת ישראל איז. דער ערשטער איז געווען מנשה פאללאפס, וואס איך דארף נישט איבערחזר'ן זיין היסטערי, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון שאפראן ווייל ער האט געטאטשט די בחורים, ער איז א ריזיגער מגיד שיעור, ער איז א ידען נפלא, נאר ער האט געטאטשט די בחורים, און שאפראנער רב האט געזען אז דאס וועט נישט גיין האט ער אים ארויסגעווארפן. סאו למעשה ער איז דער וואס איז מוחה פאר יום העצמאות, איך וויל ענק עפעס זאגן סאטמאר אז ער זאל מוחה זיין איז שוין בעסער אינגאנצן נישט מוחה צו זיין און צו מאכן א שווייג, און נאכדעם דעם צווייטן האט מען ארויפגעשטעלט הרב חיים יוסף גאטליב, חיים יוסף גאטליב האט א זון וואס מען האט אים מאלעסטעט נעבעך, אונז ווייסן מיר ווער, ער איז געגאנגען אויף אומאן ער האט זיך אויסגעטון נאקעט דארט און ער איז געווען דארט אין א שטיקל דיטש און אביסל וואסער און ער האט געזאגט ער גייט זיך דא טובל'ען. ער האט געכאפט נעבעך א נערוון בראך דארט, איז דער טאטע געגאנגען כ'האב אים געבעטן ברענג אים אהיים, הייל אים און זעץ איין דעם וואס האט עס מיט אים געטוהן, איז ער געווען א חכם, מ'האט אים געשיקט אויף ארץ ישראל לערנען אין עפעס א ישיבה ערגעץ לעבן מירון, דער בחור האט זיך געדרייט אין מירון, ער האט צוזאם גענומען געלט א גאנצן טאג און ווער ווייסט וואס ער האט געטוהן דערמיט, און ער איז צוגעקומען צו מיר, ער דערקענט מיך און ער זאגט מיך איך בעט איך בעט מיין טאטע ער זאל מיך אהיים נעמען, האט ער נישט געוואלט, ווייל דער וואס האט אים מאלעסטעט האט באצאלט געלט, אז ס'זאל נישט ארויסקומען, האט ער פארקויפט דעם זון פאר געלט, א פראסטעטוט, און דער זון איז נאך היינט אין ארץ ישראל, אין עפעס א דארף, ער האט אים געשיקט ערגעץ אנדערש, אזוי טוען זיי, זיי מאלעסטן און באצאלן זיי געלט מען זאל אים האלטן אין ארץ ישראל, די זעלבע האבן זיי געטון מיט די ברוך מרדכי'ס וויקטים, טורנהיים, מען האט באצאלט גרויס געלט פאר זיין טאטן און פאר אים, מען זאל אים האלטן אין ארץ ישראל, דאס איז ריכטיג? סאו דו האסט א פראבלעם? דו גאטליב, חיים יוסף גאטליב האט א פראבלעם מיט מדינת ישראל. אוי חכם ווען נישט מדינת ישראל האסט דאך נישט וואו צו שיקן דיין זון. אינדערהיים ווילסט דאך אים נישט האלטן. און נאכדעם וויל איך דיך פרעגן נאך א זאך. מיט וואס א רעכט האסטו צו האלטן דארט דיין זון אז דו שעלטסט צאם די מדינה? נעם אים אהיים. און אויב עטס זענטס די צוויי בעסטע קאנדידאטן צו רעדן קעגן ציונות, זעה איך ליידער אז די מלחמה פון ציונות איז פאריבער. ס'איז פינישט. די געים איז אווער. עניוועי. לאמיר יעצט גיין ווייטער. מען האט איינגעזעצט יעצט נאך איינעם, א ספרדישן יוסף אדרי, אדרעי, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ער הייסט, ער וואוינט אין פלעטבוש, און מען האט אים ארויסגעלאזט פאר פופציג טויזנט דאלער בעיל, און ער גייט דורך די נעקסטע פאר טעג וועט ער מוזן דורך גיין דעם סיסטעם. און דאס וואס דוב הייקינד טוט יעדן א גרויסע טובה און ער טרייט צו שתדל'ען, עווענטשעלי וועט ער אריינפאלן אזוי ווי טשארלס היינס איז אריינגעפאלן, ווייל די. געים איז שוין פאריבער, דער עולם האט היינט נישט מורא פאר פאליטישענס, מען האט שוין היינט נישט מורא פאר קיינעם. סאו דער דוב הייקינד איז זייער זייער בשפל המצב יעצט מען טוט אים אינוועסטיגעיטן, האט ער געמאכט א נייע זאך ער גייט יעצט ארויסהעלפן די אלע חזירים און אפשר וועט ער דורכדעם קריגן וואוטס, און איך בעט דעם עולם מען זאל פארשטיין אז אונז זעמער א קלין קאמיוניטי. קיינער האט נישט געהאט קינדער און געברענגט אויף די וועלט אז ברוך מרדכי זאל האבן פרי מיעט פאר אלל, און אויכעט אז דער יחיאל בראנער זאל האבן פרי מיעט פאר אלל, און אוודאי נישט אז נחמיה וועבערמאן זאל האבן פרי מיעט פאר אלל צו טאטשן פרעמדע מיידל. אזויפיל זעען מיר יעצט אז ביז יעצט האמער געמיינט ס'איז דא צוויי פראבלעמען, די ערשטע פראבלעם האמער געוואונען די מלחמה אז ס'איז דא פעדעפיילס יעדער איז מודה, די צווייטע איז אז מ'פלעגט דיפעימען וויטנעסעס און וויקטעמס, יעצט האמער א דריטן פראבלעם אז די גאווערמענט העלפט צו. אזעלכע דוב הייקינדלעך כאפן זיך אריין צו דעם קען טאמפסאן, אונז עמיר דאס אויכעט מוזן פייטן, מען מוז זיך נאך מער פארשטערקערן די מלחמה מיט די צייטונגען, ביז וואנס ענד פאר אלל דאס אלעס וועט אונטערגיין. מען דארף וויסן נאך א זאך, ס'איז דא אין ענגלאנד א צייטונג, ס'נעמט זיך פאר מיר אן ס'איז אויכעט א טעלעוויזשן, ס'הייסט בי בי סי, שרייבט ער א גאנצע ארטיקל ביטרעינג די פעיט, אז מען טוט ביטרעיען, מען טוט. אוועק מאכן די אידישע אמונה, אביוז אין דזשואיש ברוקלין, באשרייבט ער אויכעט אלעס וואס טוט זיך דארט אין ברוקלין, ער שרייבט וועגן דעם בליטש גיסן, ער שרייבט וועגן אלע אנדערע קעיסעס וואס מען האט באהאלטן. ס'איז זייער א טאטשי סאבדזשעקט, ס'דויערט א האלבע שעה, איך האב עס געלייגט אויף א עקסטערע קעסטל, אויף קעסטל נאמבער זעקס. כ'וויל אייך זאגן רבותי, מען האלט שוין דארטן אז אונז זעמער למשל ולשנינה ביי אלע פעלקער. לאמיר זיך צוריקקערן און זאגן פאר די גוים אונז האבן נישט געוואוסט, די גאון רבנים האבן נישט געוואוסט, און מ'האט עס גענומען אין די הענט, און ברוך השם מ'האט מצליח געווען. און לאמיר טאקע טשענדזשען עטיטוד, אז מ'זאל טאקע נעמען יעדן מענטש וואס ער טאטשט א קינד, און מ'זאל אים טאקע, ווי מ'זאגט, פראסעקיוטן, אונז זאל מיר דאס נישט צולאזן מער.

אכט יאר ניין יאר, ער קושט אים אזוי ווי א חזיר ווי א פעדעפייל, איך וויל זאגן פאר די וויזשניצע חסידים, איך ווייס ער איז א קולט ער איז אלקינו ואלוקי אבותינו, מען האט מיר געזאגט אז ער איז געווען אלס בחור אין סקווער און ער איז געווען א חזיר, זיין טאטע האט אים געשיקט פון וויזשניץ אויף סקווער, פון ארץ ישראל אויף ניו יארק ווייל ער האט געוואלט דעם חזיר האלטן אין די פרעמד, ער האט אבער אלץ געזאגט מען זאל זיך אומקוקן אויף זיין מענדעלע. ס'האט זייער איבערגעגעבן פאר ער זאל נאך מטמא זיין ענקערע ווייבער און ענקערע קינדער, אוי ביז יעצט האט ער זיי נאך נישט מטמא געווען, וויי איז מיר א קאלט, אוי.
כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'האב ענק געזאגט אונז רודף'ן מיר צוריק די חזירים אזוי ווי זיי האבן אונז געוואלט ארויסרודף'ן, סאו משה טורנער מאכט היינט א תנאים, הער איך, די וואך, און איך בעט יעדן איינעם זאלן גיין אפגעבן כבוד פארן חזיר. דאס איז דאך אונזער וועג. און מאנסי דאך אן עיר הנידחת, דאס איז סרול האגער המצרי שטאט. דעם גראבן חיים דעם חיים פלאר, און אויכעט דעם וועטנשטיין. זיי פירן דאס גאנצע קרעם. און דער כזית'ל פארן רבונו של עולם'ס וועגן, דער גאלד, ס'מוז זיין וואו גאלד זי, חזקל גאלד. פארשטייסט? די פירן א חזירישע שטאט. סאו עניוועי. איך האף אז דאס מיידל איז נאכנישט טמא געווארן פונעם טאטן, ווייל ווער ס'טאטשט אנדערע טאטשט אייגענע קינדער אויך. ברוך מרדכי זיין זון איז צוגעקומען צו סרולי רובינשטיין אין קאורט, נאכדעם וואס מען האט אים געגעבן צוויי און דרײַסיק יאר, זאגט ער איך דאנק דיר, איך בין נישט אויף די ברויט. מסתמא איז ער אויך א וויקטעם פונעם טאטן. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן צוויי וויכטיגע זאכן, איינס איז אז דער וואלצער, שמשון וואלצער, דרייט זיך לעצטנס אין ווילימסבורג, ס'איז זייער נישט גוט פאר אונז און פאר אונזערע קינדער, ער האט מטמא געווען אין קוממיות צוואַנציק יאר קינדער, און אין די זעלבע צייט איז אפילו דא. א מיידל וואס האט געזאגט ער האט איר אויך מטמא געווען. עכ"פנים, איך האב געשריגן די גאנצע צייט אז מ'טאר אים נישט אריינלאזן אין ערגעץ, ער האט זיך געדרייט אין מאנסי. שטעל דיר פאר ווי ווייט ס'איז געגאנגען, סרול האגער פון בני ברק האט געבעטן סרול האגער המצרי זיין פוירסט קאזין אז ער זאל אים מאכן דא א פרנסה און ער זאל זען ער זאל דא זיין ליגעל, ליגעל איז מען דעמאלטס ווען. לאמיר זאגן א ישיבה דארף האבן א רב אדער עפעס א ספעציעלן מענטש און ס'איז נישט דא דא צו באקומען, איז וואס מען טוט איז אז מען גיבט איין אז דער מענטש זאל באקומען א ספעשל וויזע, א קאמפלעמענטערי וויזע, ס'איז נישט קיין חילוק, און שטעל דיר פאר ער איז אפילו געווען אויפ'ן פעיראל הער איך. וויזשניצער תלמוד תורה, און מ'האט איהם געגעבן ער זאל נעמען קעיר פון די קינדער, איטס אנבעליוועבל, איך זאג אייך ווי אר סאו מעסד אפ, ווען איך זאל דאס דערציילן צוואנציג יאר ארום וועט יעדער זאגן עי נחום, האסט גוטע פאנטאזיעס, חלומות נעימים זאגט מען אויף עברית, זיסע חלומות, עניוועי איך האב ווידער געהאמערט אז מ'טאר אים נישט לאזן מיט קינדער, און מ'האט געזעהן אויפן מעשה ילדות ער פלעגט גיין דאווענען דארט ווי די קינדער דאווענען, נישט קיין פלאץ פאר אים. אבער אזוי הער איך דאס אלץ נעם איך א דיסקלעימער, זיבן אהאלב דיסקלעימערס. עניוועי, למעשה, עפעס איז געווען איך ווייס נישט וואס, און ס'איז געקומען צו א פונקט ווי מ'האט מיך אפגעקאלט, איינער פון די גרויסע עסקנים אין וויזשניץ, און געזאגט, כ'וואלט דיך בעטן א טובה, דו רעדסט אויף דעם שמשון וואלצער, פון וואו ווייסטו ס'איז אמת, אפשר איז עס אזוי ווי אלע דיינע לגיונות וואס דו זאגסט. זאג איך אים, יא, עס איז טאקע אזוי ווי אלע לגיונות. נאר ליגיונות מיינט אמת נישט ליגן, זאגט אים פרואוו מיר אז מען זוכט אים, פרואוו מיר ער האט מטמא געווען קינדער, זאג איך הער אויס איך בין נישט געווען דארטן ווען ער האט עס געטוהן, און קומיסארוף איז שוין ברוך השם אפגעפייגערט, דער וואס האבן געבעקט די חזירים, איך רעד נישט פון ר' בנימין איך רעד פון דעם פריערדיגן, איינער האט געהייסן מענדל צו וויאזוי ער האט געוויסט אז ער טוט עס, איך האב אים אנגעקאלט און ער האט מיר געענטפערט ער ברענגט אריין געלט איך קען גארנישט טוהן. עניוועי, ער זאל זיין א גוטע כפרה הינדל פאר אלע. למעשה זאג איך אים, כ'קען דיר אזויפיל טון, ס'איז דא אין א צייטונג ס'הייסט הארץ, איז מסתם די צווייטע אדער די גרעסטע די דריטע גרעסטע צייטונג אין ארץ ישראל, און נאכדעם איז דא נאך א צייטונג וואס ס'הייסט די מעריב, און איך קען דיר געבן די צע אויף עברית קען איך דיר עס געבן, אין פאקט איך קען עס דיר געבן אויף ענגליש אויכעט ווייל ס'איז שוין געווען אין ענגליש אויך פארשריבן, ס'שטייט דארטן א פיקטשער פון זיין זון, ס'שטייט מ'האט געזוכט דעם טאטן, שמשון. פון קוממיות, איז געגאנגען פרעגן קינדער, האבן קינדער געזאגט יא דער וואלצער האט זיי געטשעפעט, און ס'איז אויסגעקומען אז נישט נאר דער טאטע האט געטשעפעט נאר דער זון האט אויך געטשעפעט, און מ'האט דעם זון איינגעזעצט איך מיין אויף דריי יאר, איך מיין ער איז שוין אפילו אפגעזעסן ווייל ער האט זיך גראד מודה געווען. למעשה זיין פרוי האט געוואלט פארקויפן דאס הויז אין קוממיות, די גאווערמענט האט געזאגט אלעס איז סטאטוס קווא, דיין מאן מוז אהערקומען. שוין, זאג איך אים איך קען עס זען, איך האב עס געזען אין צייטונג, קען זיין דער צייטונג איז אויך אלעס ליגיונות אזוי ווי אלע מיינע ליגיונות, פארשטייסט דאס איז די דער וויזשניצער מרה שחורה פאר אים און ער וויל שוין טוהן גוט האט ער נאך דאס מרה שחורה'קייט אין זיך וואן ווייסט אז אלע מיינע זאכן זענען ליגיונות און נאכדעם אויב ס'איז טאקע ליגיונות העי וואס מאכסטו דיך וויסענדיג ס'איז ליגיונות זאג נחום ראזענבערג איז א ליגנער עניוועי כ'האב געמאכט קאפיס פון מיין בלאג האב איך עס אראפ גענומען כ'האב געמאכט קאפיס סיי פון דעם מעריב ביידע ארטיקלען און א פיקטשער פון זיין זון אויף איין ארטיקל און סיי פון דעם הארץ און כ'האב אויכעט געמאכט אויף ענגליש ווייל ס'איז געווען שוין אויף ענגליש אויך קיצור זיי האבן דאס געזעהן. זענען אריין צו ישראל האגער המצרי, זיי האבן אים געזאגט, רבי, דו ווייסט ווער ס'דרייט זיך ביי אונז אין מוסד, ווער ס'געבט אובאכט אויף די קינדער דארטן ביי לאנטש? בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג. האט ישראל האגער המצרי געזאגט, די לעצטע זאך וואס איך דארף האבן אז נחום ראזענבערג זאל קומען דא מיט די צייטונגען פון ניו יארק און מאכן פיקטשערס פון אים, און נאכדעם וועל איך מוזן מסביר זיין די קינדער וואס ער האט געטון אין ארץ ישראל. איך וויל אים שוין אראפ. און נאך מער. ער האט אים געלאזט רופן הער איך און ער האט אים געזאגט אין גאנץ מאנסי האסטו מער נישט קיין פלאץ דעטס איט הי איז אוט לאק סטאק ענד בערל. יעצט האב איך אים געזען ער דרייט זיך אין ווילימסבורג כ'האב אים געטראפן איינע פון די טעג בין איך צוגעגאנגען כ'האב אים געבעטן אזוי ווי כ'האב נאכנישט קיין פיקטשער פון אים אפשר לאזט ער מיר כאפן א פיקטשער ער האט זיך אריינגעלייגט קאפ אין זיין קאפעליטש און ער איז אוועק געלאפן. רבותי כ'זוך א פיקטשער פון אים. שמשון וואלצער, ער איז מסוכן לציבור. איך בעט אויכעט אז א יעדער זאל וויסן ער דרייט זיך אין ווילימסבורג ער דרייט זיך אין וויזשניצער בתי מדרשים קען זיך דרייען אין סאטמאר אויכעט ווייל מען קען דאך אים נישט ער גייט מיט א הויעכן היט ער האט אזא אייג אינטערגעדרייטע בארד און מען זאל וויסן דער מענטש האט מטמא געווען צוואנציג יאר קינדער אין קוממיות וויל ענק נישט זאגן פונקטליך אלע מעשות וואס מ'האט צאמגעהערט ווייל ס'איז סתם ניבול פה, און קיין וומיר שרף האט אים נישט געקענט טאטשן ווייל ער איז געווען אנטאטשבאר, פארוואס? ווייל ער האט געברענגט געלט, סאו דאס איז די פרשה פון דעם שמשון וואלטער. אויך וויל איך ענק זאגן אז די וואך איז געווען די הירינג פון יחיאל בראונער, און ס'האט געדארפט זיין א דיעל אז ער קריגט נישט קיין דזשעיל טערם און ער גייט זיין פשוט אויף פראבעישן, ס'איז א נייע זאך. וואס מען האט געוואלט וויל מען דא איינפירן דא מיט דעם נייעם די עי. למעשה מען האט זיך צאמגעזעצט די אלע אקטיוויסטס און מען האט ארויסגענומען זיין גאנצע היסטערי, צו ברוך מרדכי איז א חזר צו נישט דאס איז קלאר ביי יעדן, טאמער איז ער א חזר וואס דזשערי בראונער איז ווייסט יעדער, מען האט אויסגעקלאפט אמאל אין סאטמארע בית מדרש ער טאר נישט אריינקומען ער טאר נישט. גיין אין מקווה, ער טאר נאך היינט נישט גיין אין מקווה, לויט די בלאגס האבן מיר ארויסגענומען טאר ער היינט נאך נישט גיין אין מקווה, אבער ער גייט פינעווע פארטאגס אין עפעס א מקווה, מען מיינט אז פינעווע פארטאגס איז בעסער, ס'איז ארגער, ווייל טאמער איז דא איין בחור'ל דארטן איז ער אויף צרות, עניוועי, מען האט זיך צוזאם גענומען און מען האט געשריבן פארן דזשאדזש אז ס'איז אנעקסעפטעבל, ווייל ער סטרייקט יעדע פאר וואכן, און טאמער איז עס א בחור אזוי ווי דער וואס ער האט יעצט געסטרייקט, איז עס נאר געווען א מיסדעמינער ווייל דער בחור האט זיך נישט געלאזט פון אים, דער בחור איז שוין איין און צוואַנציק יאר, אבער למעשה דער בחור בלייבט געשעדיגט, ווען למחצה לשליש לרביע בלייבט ער אביסל א משוגענער, און ער האט זיך זיינע פראבלעמס פאר די רעסט אוו היז לייף, און דער בחור דארף חתונה האבן, איז במילא האט מען געשריבן זייער פאוערפול בריוון, מ'האט ארויפגעלייגט אויף אלע בלאגס, מען באשולדיגט טאמפסאן פאר אזאלכע סוויטהארט דיעלס, און למעשה האט דער דזשאדזש זיך אנגערופן איך קען עס נישט עקסעפטן, און מ'האט געמאכט אז. מעי דעם צוויי און צוואַנציקסטן גייט מען זאגן וואס דער דזשאדזש האט צו זאגן, פארשטייסט? זיי האבן געוואלט מאכן אז מאליק וואס האט מטמא געווען קינדער, ער האט גענומען געלט פון די עלטערן פֿינף זעקס הונדערט דאלער א חודש אז כאילו ער לערנט מיט זיי, ער האט מטמא געווען דא קינדער, ער האט מטמא געווען אין די מאונטענס אין מאנטיסעלא, אים האט מען געוואלט אז ער זאל האבן נאר זעקס חדשים דזשעיל, איך ווייס וואסארא דזשאוק דאס איז? האט מען זיך אויך צוזאמגענומען די אלע עקטיוויסטן, זיי האבן געזאגט בלוי דאס גייט נישט ארבעטן, און מען. טוט אים ווארענען דא טאמפסאן אין די גאנצע צייט אז אזוי ווי ער פירט זיך אינגאנצען נישט ווי עס דארף צו זיין איז ס'עט זיין דא א גרויסע פראבלעם. משמרת הצניעות פלעגט געבן געלט פאר דעם טשארלס היינס. מיט טאמפסאן האבן זיי נישט קיין פראבלעם ער כאפט נאכנישט וואס מען טוט מיט אים. מען דארף אים אפילו נישט געבן קיין געלט ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר. עניוועי מ'האט זיך גוט אויסגעשלאגן מיט מיטן דזשאדזש. דער דזשאדזש האט געזעהן מיט וועם ער האנדלט און ממילא. וועט ער אים געבן וויפיל ער דארף אים געבן. יעצט, איך וויל נאר זאגן אז דער עולם זאל וויסן, ס'איז געווען א משמרת הצניעות וואס זיי האבן געטון כל דבר אסור, זיי האבן גע'גנב'עט געלט און זיי האבן געלאזט אז די חזירים זאלן זיך דרייען אין די גאס, איך האב געוואלט וויסן, משמרת הצניעות, אזויפיל אחריות פילט עטס נישט אז עטס וואלט געדארפט קומען היינט אין קאורט און זאגן יא ער איז נישט א ערשטע פעלאן נאר וואס מ'כאפט אים? ער איז שוין ביי אונזער ליסט מסתם דרייסיג אדער פערציג יאר, און ער איז שוין זעכציג, איך מיין העי, אז דו וועסט יעצט נישט אויפהערן ווען עסטו אויפהערן? כ'האב אמאל געזאגט אז א מענטש רעדט כאטש נישט אין א שול און ער געבט זיך אפ יעדן טאג אין שול צוויי שעה, דער קען דאך ארויפקומען אויף יענע וועלט און זאגן רבונו של עולם כ'האב אזוינפיל און אזוינפיל שעה יעדן טאג נישט גערעדט לשון הרע און רעכן סתם אויף זיבעציג יאר עסטו זען וויפיל יאר כ'האב נישט גערעדט לשון הרע, ס'איז אויכעט עפעס, לאמיר זאגן ס'וועט אויסקומען צען יאר צו פינף יאר. קומט אזא חזר איז אלט איבער זעכציג, מטמא געווען א גאנץ לעבן קינדער, זיין אייגענע משפחה האט ער אויך מטמא געווען, איז קומט מען אהער און מען איז שוין זעכציג, דארף מען דאך אנהייבן צו טראכטן וועיט ע מינוט, ואני אנה אני בא, ווי וועל איך קומען, וואו כ'גיי כ'דארף דאך עפעס זאגן פארן אייבערשטן, כאטש זאגן איך האב פון די זעכציג נישט געטון גארנישט, איי עס איז שוין נישט דא אזא גרויסער יצר הרע, עס איז שוין נישט באותו מקום באותו זמן ובאותה אישה. אקעי, עסטע כאפן מיין שוואגער אין שווייץ כאטש, רחמנא לצלן וואס דא טוט זיך, און קיינער פון משמרת הצניעות האט נישט געהאט די דיסענסי זיי זאלן קומען, און זיי טוען זיך נאכאמאל יעצט ריארגענייזן, שטעל דיר פאר איך הער זאגן אז יוסף דוד קרויס פארט ווייטער צוויי ביי דריי מאל א וואך אין ישיבות און ער געט טערעפי, יוסף דוד איז א חזר ער האט געטאטשט בחורים, און אויסער דעם קיין טערעפיסט איז ער זיכער נישט, סאו וויאזוי ארבעט דאס, אין וואסערא קאמיוניטי לעבן מיר אונז? דער פראבלעם איז. אז כדי מען זאל פארשטיין וואס איך טוה און מען זאל עפרישיעט מיין ארבעט מוז מען נעבעך זיין א טאטע פון א וויקטעם און דעמאלטס הייבט מען ערשט זיך אן אויפצווועקן וואס דא גייט פאר. האלט מען איין קאלן בחורים, יעצט האט מען נאך געקאלט א בחור, מען האט אים אטאקירט אלס יונגער בחור ער איז היינט אראפ פון וועג, א אינגערמאן האט מיך געקאלט חתונה געהאט אפאר יאר ער קען נישט נעמען מער די פעין, און ער לאט איבער זיין ווייב, ער זאגט וואס דו ווילסט געב איך דיר א גט, וואס דו ווילסט נעם דיר די קינדער, איך וויל גארנישט וויסן מער פון אידישקייט. דאס איז די קאמיוניטי וואס מען האט געהאט נאך א מלחמה וואס מען האט אומגעברענגט כלל ישראל, און ווי געווען אונזער הייליגע רבי האט דאך אונז געלערנט מען זאל רעדן מיט די בחורים און מיט די קינדער, ווי זענען געווען די מחנכים זאלן דאס איבערגעבן? אפילו דער קאסובער חזר, דער דאגי, דער קאסובער רבי ווי ער רופט זיך, דער הגר המצרי ס'איז געווען איינער האט מיר פארציילט ער האט געהאלטן אמאל אינמיטן דאווענען מעריב מ'טאר שוין נישט אויסרעדן שוין געהאלטן אינמיטן און יחיאל איז אריינגעקומען ביי אים אין בעסמעדריש האט ער זיך אויפגעשטעלט אינמיטן דאווענען געשריגן שייגעץ ארויס האט אים נישט געוואלט האבן דארט און דא וויל ער גיין אז ער זאל גיין באקומען א ער זאל זיין אויף פראבעישן און מ'וועט אים מארגן נאכאמאל כאפן און פארטיג די גמרא זאגט דריי זאכן האט דער אייבישטער פיינט, איינס איז א זקן נואף, אן אלטער וואס ער איז א נואף, ווייל אז דו ביסט שוין אלט וואס גייסטו ארום זינדיגן, יעצט לענינינו קען מען זאגן, קומט אזא יחיאל, ער האט אפילו נישט קיין געלט פאר קיין לויערס, ס'איז געווען א א ליגעל עיד לויער איז געווען, דער וואס קאסט אים נישט קיין געלט, סא דער לויער גייט אים ארויסנעמען, ער האט געזאגט פארן צייטונג אז. איך האב טאקע נישט באקומען א דיעל וואס כ'האב געוואלט, אבער איך בין שור כ'האב באקומען זייער א ליניענט דיעל פאר אים. בקיצור, די גאווערמענט באצאלט נאך פארן לויער, ס'קאסט אים גארנישט, נישט אזוי ווי ברוך מרדכי ס'האט אים געקאסט מיליאנען, און ער קומט און ער זאגט נישט אפילו אז ער איז סארי, ער רימארסד, כ'וועל מיך טרייען אויפצופירן אנדערש, כ'וועל טרייען אוועקצומופן פון א קאמיוניטי וואו ס'איז דא קינדער, בחורים. כ'על מיך טרייען מסרס צו זיין, אפשר עט דעיס העלפן. ער מוז זיך נישט מסרס זיין באותו מקום, ער קען זיך מסרס זיין מיט ביידע הענט. שנייד עס אראפ העסטו זעהן אז ס'עט פארן גוט, עסט נישט האבן לאנגע הענט. איז אנבעליוועבל, ער קומט דאך און ער שרייט נאך דארטן אז וואס אז ער וויל האבן א דיעל ווייל ער פליעד גילטי און מען דארף נישט ארויפשטעלן דעם בחור, וויל ער האבן א דיעל אז ער זאל האבן. פראבעישן, אן א דזשעיל. עניוועי, די וואך הייבט זיך אויך אן ברוך מרדכי'ס קעיס, און אונז האף מיר ער זאל נישט באקומען אזא ליניענט דיעל, מ'זעה מיר דאך שוין אז דא איז עפעס, עפעס טויג דא נישט, איז למעשה שניצלער האט אויך באקומען א גוטן דיעל אן דזשעיל, אבער אונז פייט מיר דערויף, ס'פייט מיר זייער שטארק, מיר האבן זיך צוזאם געזעצט די אלע עדוואקעטס, ארויסגענומען אלע צייטונגען, שטעל דיר פאר בי בי סי אין לאנדאן האט באשריבן וואסערע א מיסן פנים די חסידים טראגן אין ברוקלין ווייל מ'לאזט. דאס זאל אנהאלטן די אלע זנות. איז למעשה איך האף אז ער האט נאכנישט באקומען דעם דיעל, איך האף מ'עט עס נאך קענען שטערן, אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין, דאס האט אונז געגעבן א וועק אויף אז אונז פאר מיר זייער נישט גוט מיט טאמפסאן, אונז פאר מיר זייער נישט גוט, און אונז מוז מיר דאס אפשטעלן, ווייל טאמער וועט ער נישט פארשטיין אן טיים וואס זי גייט דא פאר און וויאזוי די חסידים האבן אים באלאקעוועט און זיי מאכן פון אים חוזק, דעמאלטס עט ער האבן א מורא'דיגן דורכפאל. סאו ס'קען זיין דאס וואס שניצלער'ס קעיס איז געווען אזוי ליניענט האט עס פשוט געמאכט אז אונז זאל מען זיך אויסלערנען ווייטער צו פייטן ווייל אין לך בן חורין אין אתה בן חורין ביסט נישט קיין בן חורין זאלסט קענען טוהן וואס דו ווילסט מ'מוז ווייטער פייטן. לאידך גיסא טאמער ווערט דער אפיס אזוי לויז אז יעדער טוט וואס ער וויל וועט דאס זיין דער פתח דער עפענונג אז די fbi זאל אריינקומען און מען זאל שטעלן א פענעל אזוי ווי ביי טשארלס איינס ווייל היינט שרייען מיר אן צו די גאווערמענט דו קענסט נישט טוהן אזא מין זאך אז דו זאלסט איבערלאזן דעם אפיס אזויפיל יארן אזוי ווי ביי טשארלס היינס און נאכדעם זאל מען זעהן מ'האט איינגעזעצט מענטשן צוואַנציק יאר פאר גארנישט און די מענטשן וואס מ'דארף איינזעצן לאזט מען וואקן סאו ס'איז א מלחמה לה' בעמלק אבער ס'שטייט אבער אין פסוק ס'איז מדור דור איטס נעווער פינישט ס'איז והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם ווייל יעדער איד ווען ער ווערט געבוירן א איד ווייסט ער הייבט אן א מלחמה איז עס א מלחמת עמלק יעדער איז אינוואלווד אין דעם און וועגן דעם מאכט מען דעם גרויסן שבת וואס מען ליינט תמחה זכר עמלק און מען מאכט דעם פורים דאס איז אלעס אז מסביר זיין פאר יעדן איד אפילו קליין און גרויס אז זאלסט וויסן דו העסט דיך קאנפראנטן מיט מלחמת עמלק די מינוט ווען דו הייבסט אן צו דינען דעם אייבערשטן די מינוט ווען דו ווילסט טון א גוטע זאך קומט דער עמלק. און וועגן דעם דארף מען דאס זייער שטארק געדענקען. שוין, אונז זעמער נישט צעבראכן. ס'פארט. ווען ס'געווען משה טורנער, מ'האט אים ארויסגעלאזט אן א זיצן, האב איך איינעם געזאגט ווארט שוין צו ער גייט צוריק ביז אפאר חדשים, און אזוי איז געווען, מ'האט אים שוין צוריק געשטעלט, מ'האט אים שוין נאכאמאל ארויסגעלאזט. ווייל רודף מיר אונז די אלע חברה. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'דא פון לאנדאן זייער גוטע נייעס, דער טאטע פון רייז רוז ריז, ער הייסט דאכט זיך מיר שיע האט אנגעמקלט איינעם, אין בית מדרש האט אים דערלאנגט אזא פראסק אז יענער האט זיך איבערגעקערט ער הייסט האניג, און איך הער זאגן אז דער האניג איז געווען דער שלום בית מאכער אז די פרוי פון רייז רוז ריז זאל אים נישט איבערלאזן ווייל וועלכע משוגע'נער גייט וואוינען מיט אזא מענטש וואס ער לויפט נאך נאך יונגלעך און בחורים און ווייבלעך, עניוועי יעצט סאמטינג מאסט האוו העפענד, אדער האט רייז רוז ריז זיך אויסגעזאגט פאר דעם קעניג אז דער טאטע האט אים אויכעט געוויקטעמייזט. אדער ער האלט שוין אז מען דארף נישט צאם האלטן דעם שידוך, עפעס איז געווען, ער האט אים דערלאנגט אזא פראסק אין בית מדרש אז ער האט זיך איבער געקערט, סאו ווען די גנבים צוקריגן זיך דאס איז די בעסטע זאך פאר אונז, ווייל ער האט דאך געמיינט דער האניג אז ער טוט א טובה פאר אים, ניין ניין ניין, דו האסט געלאזט א חזיר אין גאס. איז למעשה דארף מען זיך דא זייער אסאך אפלערנען, איך בעט אלע בעלזער מוסדות אין די גאנצע וועלט און איך בעט אלע חסידישע מוסדות, אז טאמער האט עטס א חזיר, לא תחמול עליו איז אויף אים אויך געזאגט געווארן מען טאר אויף אים נישט קיין רחמנות האבן, ער גייט דיר אומברענגען דיין שול, ער גייט דיר אומברענגען די אינגעלייט און ער גייט דיר אומברענגען די בחורים, און טאמער איז עס נאך אזא חיה רעה, אזוי ווי דער טאטע פון דעם רייז רוז ריז איז דאך א ווילדער משוגענער. איינער קאלט מיך אפ פון לונדון און ער זאגט מיר זאלסט וויסן אז מען דארף נישט נעמען קיין די ען עי אז דער רייז רוז ריז איז דער טאטע פון דעם זון. ער איז דאך אזוי משוגע ער קען דערלאנגען יענעם א פראסק אין שול. א ווילדער משוגענער. יעצט וויל איך ענק זאגן. יעצט האבן מיר נאר א פראבלעם מיט די גברא אלים'ס. די נארמאלע מענטשן וואקן אוועק און א גוטן טאג. קומט אבער אן אזא גברא אלים ווי דער רייז רוז ריז'נס טאטע.

נאו נאו יור דואינג איט ראנג רבותי, ס'האט זיך אויסגעוויזן אז ס'איז נישט דא היינט צופיל ערליכע מענטשן, און די רוב מענטשן וואס מ'זאגט אויף זיי זענען חזירים זענען טאקע אלע חזירים, מאכט זיך אמאל אן אויסנאם וואס א פרוי וויל א גט, אבער נארמאלי זענען זיי אלע ביטערע חזירים, און עטס דארפטס נישט ס'זאל זיין אנשטעקיג אין בעלז חזירים, שטעלט זיך פאר אז היינט ווען עטס האטס נאך דעם גרויסן רעבן זענט עטס אנשטעקיג מיט חזירים. וואס העט זיין מיטן נעקסטן דור? ס'האט מיר איינער יעצט געזאגט אז דעם רעבינס זון, דו רעדסט אויף אים כסדר אהרן מרדכי, זאגט ער דו ווייסט אז אהרן מרדכי פון די מעשה פון די חזערייק איז ער נישט אינגאנצען אין דער ארדענונג? זאג איך ניין? זאגט ער ניין, זאגט ער ער ווייסט פאר א פאקט, דער אינגערמאן זאגט איך בין אויך קראנק, און איך גיי צו איינעם ר' יודל, געדענק אפילו נישט וויאזוי ער הייסט, פון די גרויסע בעל מחנכים אין ארץ ישראל, און ער זאגט מיר זאל וויסן איך טרעף כסדר דארטן א ר מותחן אזוי זאגט ער מיר זאגט ער דו ווייסט נישט וואסערע מגיפה דאס איז איך ווייס בכלל נישט זאגט ער ווען וועלט איז וועלט וואלט בעלזער רב אייך גערופן אויף ירושלים און וואלט זיך אויסגעטון זיין ספאדיק און ער וואלט זיך אראפגעזעצט אויף זיין בענקל און געזאגט זאלסט וויסן איר האט אויפגעארבעט דאס ביסל צניעות וואס ס'הערשט היינט אין אידישע גאסן. ווען נישט איר, יעדער האט מורא געהאט צו רעדן, ס'וואלט געווען א חורבן, ס'גייט נאך בעלז זיי שלאגן זיך מיט מיר, רופט זיך נאך אן דער מייער מייערס, זעט אז ס'איז געווען דעמאלטס אן אינפלעישן מיט נעמען, האט מען אים געגעבן אן ערשטן נאמען פונקט ווי דער צווייטער נאמען, אז מ'דארף מיך הרג'ענען שחל ביום כיפור בשבת, שעם דיך! איך בעט נאכאמאל בעלז. לעטס סטארט דואינג קאנסטראקטיוו ארויסווארפן אלע חזירים, איר ברויכט זיי נישט אין שול, און מען זאל וויסן אז בעלז איז אנטי חזירים, זאלן די חזירים גיין דארט וואו מען ווארפט זיי נאך נישט ארויס, אזוי ווי סאטמאר למשל. און יעצט ענדיג איך דעם עמורדזשענסי און מען הייבט אן דעם געהעריגן שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר, די וואך וויל איך רעדן א לענגערן שמועס ווייל איך וויל אויך רעדן וועגן שמיטה און מען דארף ארויסהעלפן פאר די אידן וואס זיי היטן אפ שמיטה אין ארץ ישראל, אבער קודם וויל איך רעדן ברוך השם האט. געטראפן דעם רוצח פון מאנגאמרי סטריט וואס ער האט געהארגעט שטארק, איז וויל איך ענק זאגן רבותי, ער האט אזוי געהארגעט שטארק ווי שטארק האט זיך אליינס געהארגעט, שטארק איז שולדיג, ס'איז שקר ס'איז בלאף, און ס'איז געקומען די צייט אז מ'זאל זיך אויסלערנען נישט צו האבן קיין פינף איי קיו, עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין איין זאך, די גרויסע חברה, די פאוער בראוקערס, די האבן גענוג כח אין די פאליס און איבעראל, אז זיי זאלן מאכן א גאנצע זאך אז יענער האט עס געטוהן, יעצט איר'ט פרעגן פארוואס וויל זיך יענער לאזן, ווייל קודם האט מען עס שוין דאונגרעידעד, עס איז שוין נישט קיין רציחה עס איז גאר א גניבה, מ'האט נישט געמיינט קיין רציחה, ממילא איז דאך שוין נישט אזוי געפערליך, די מאטיוו איז געווען גניבה. און נאכדעם זאלט איר וויסן ביי די מאפיא איז דא אזא זאך ווי מען גייט זיצן פאר געלט, ס'דא מענטשן וואס זיי מאכן נישט קיין פרנסה, מען כאפט אמאל א גרויסן מאפיאנער מען דרייט עס אויס אויף אן אנדערן און. זיי זעען אז ס'ליגנט, נאר זיי לאזן זיך, ווייל קיינער האט נישט ליב יענעם ווען מ'זאגט ארויפצוגיין אויפן טרעטן אויפן הינער-אויג, ווייל נאכדעם באצאלן זיי. איז למעשה גייען זיי ז. מאכט מען אפ א דיעל, א מיליאן, צוויי, מ'עט נאר זיצן פינף יאר, דער גוי וועט נישט זיצן מער ווי פינף יאר מ. מאקסימום. און נאך דריי יאר וועט מען אים ארויסלאזן, ווייל ס'איז דאך אזוי ווי אלע קעיסעס. וויאזוי איז אברומי רובין אריין זיצן אויף זעקס חדשים, ווען ער האט געדארפט זיצן פיר, נאר ער איז געזעסן דריי צו צוויי און א האלב. אזוי ארבעט עס. וויאזוי איז ארויסגעגאנגען דער פישמען דער שניצלער אינגאנצן פריי מיט א ליגנט? איך שלאג מיך נאך מיטן. ער ער קומט נאך נישט אפ אזוי גרינג. ער ער האט געגעבן א סעודת הודאה אין בעסמעדריש, ער וועט נאך געבן אפאר סעודת הודאה'ס, ווייל דא קומט כ'האב א גאנצן פראגראם מיטן אייבערשטנס הילף, איך מיין ס'איז דאך דא א לאו סיסטעם. דזשאסט ביקאז דוב הייקינד איז געווארן זייער גוט מיט מיסטער טאמפסאן און האט אריינגעשטעלט דארטן זיין פרענד הערש וואלף סאנדער, מיינט נישט אז מ'קען טון וואס מ'וויל. יא, דער איזי פריד האט נאך אויך געדארפן שטיין אין פראנט פון די באר, ס'איז נאך א גאנצע פראסידזשער, כ'האב געזען ווי מ'האט איינגעזעצט דארטן דעם ר' שלמה'ן קעלנער, יעדער זיך געפרייט, אה, דער שייגעץ ער א ב ב ב, די סוף איז ער ארויס, כ'האף מיט פ' ש מ'איז ארויס, אז משה פרידמאן האט מורא געהאט צו קומען טעסטיפייען, אה, יעדע זאך דויערט צייט, ביי איינעם דויערט צו האבן א קינד א יאהר, און ביי איינעם דויערט עס צען יאהר. איט טעיקס טיים, ס'דא א חשבון פון אויבן. נאר וואס, די גאנצע זאך וואס דא איז פארגעגאנגען, און אט דעם וועם מ'עקיוזט אז ער האט געהארגעט, ער איז זיכער נישט דער רוצח. יא, און ער איז א טאטע פון דריי קינדער, ער קען עס נעמען אויף זיך, ער האט באקומען די מינימום, די גרויסע חברה דא, כ'וויל נישט זאגן זייערע נעמען ווייל מ'קען האבן לאוסוטס, די וואס האבן אים געהארגעט, די שותפים זיינע מיט די אונטער שותפים מיט די סיילענט אינוועסטערס, די האבן עס געטון. איז נאר די שאלה איז יעצט אזוי, ווער האט אים פיזיקל געהארגעט? עס איז דאך געווען איינער אין די בעק, אין פעקט ס'איז געווען צוויי, אינמיטן וועג האט מען געמוזט שטופן די קאר, די אלעס האט ער אליינס געטון? יא. אקעי, שטותים מיט הבלים. נאכדעם און מיין שווערסטע שאלה פון די אלע זאכן איז, מיך אינטערעסירט נישט די מאטיוו, מיך אינטערעסירט ווער האט עהם געשיקט, משה אבות המוסרים איז געגאנגען און ער האט געשיקט יענקי אילאוויטש מיט משה אילאוויטש, יענקי וואוינט אין ווילימסבורג און משה וואוינט אין מאנסי, זיי האבן אייביג גערעדט צוויי אירע. זיי האבן זיך אנגעקאנעקטעט און זיי האבן גערעדט מיט מיר און מיך געסטראשעט אז משה קען הרג'נען מענטשן. איינמאל איז געקומען א פוינט, און כ'האב אלעס רעקארדעד, איינמאל איז געקומען א פוינט ווי זיי האבן מיר געזאגט לעש עס שוין אויס, זאג איך ניין כ'קען נישט שוין, כ'בין נישט אינדערהיים, ניין אונז ווייס מיר דו קענסט פון אינדערהיים. זאג איך דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, איך האלט דאס נישט ביים אויסלעשן. ס'גייט אנגיין געהעריג אזוי ווי ס'אנגעגאנגען ביז יעצט ווייל כ'האב שוין גענוג פראטעקשען האבן זיי אנגעהויבן דו ווייסט נישט משה קען שיסן משה האט נאך געשיקט אן איזרעלי וואס ער האט געשריגן אם אתה לא תסגור החטליין אני יורה בך כ'בין געווען דא אין די פאליס סטעישען עטליכע מאל האב איך געפיילט א ריפארט זיי האבן עס צוריסן. בין איך געגאנגען אויף די איסט סייד אין די סעווענט פריסינקט. איז דארט ווי איך פלעג דאווענען לעבן די שול אין ביאליסטאק, בין איך אריין וויינען דארט, זאגט ער מיר אבער איך קען דיר גארנישט טון, ס'איז געשען אויף די אנדערע זייט בריק, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן, טאמער וועט מען מיך הרג'נען זאלסטו וויסן איך געב איין אז כ'האב דא געמאכט א ריפארט, דעמאלטס האט ער זיך דערשראקן און ער געמאכט א ריפארט און ער האט עס אריבער געשיקט אויף וויליאמסבורג און מ'האט עס דא געלייגט אין גארבידזש, יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאכן, משה אבות המוסרים האט נישט געהאט קיין מורא צו שיקן צוויי מענטשן זאלן זאגן אז זיי גייען מיך הרג'נען. נישט זיי. אז זיי גייען נעמען איינעם. וויל איך אייך פרעגן, ווי הפקר זעמער אונז? ווי הפקר זעמער אונז? איך בין נישט קיין עושר כלפי שטארק. ער האט אַכצן הונדערט אפארטמענטס ערך, ער האט געטאפלט א באנק דרייסיג מיליאן דאלער. איז אז מ'האט געקענט מיך וועלן אוועקלייגן. איך וויל אייך פרעגן פארוואס? ווייל כ'האב א האטליין? דעמאלטס ווער איז שוין זיכער היינט? יעצט לאמיר גיין נאך איין טריט ווייטער, משה פילט שוין די היט ווייל מען האט אים געהייסן שטיין אויף א סטענד ביי גרענד דזשורי ביי די קעלנער טרייעל, ער איז נישט געקומען, ער פילט שוין אז ער איז שוין נישט אזוי פאוערפול ווי ער איז געווען. אונז האמיר א שטאט מיט רוצחים, ס'האט א איד אמאל געזאגט אזוי, איך בין מער ברוגז אויף היטלער נאך די רשעים וואס ער האט איבערגעלאזט ווי די צדיקים וואס ער האט אוועקגענומען. ווען ער נעמט כאטש אוועק די רשעים וואלט איך אים כאטש געדאנקט. אונז לעב מיר אין א סאסייעטי מיט גענגסטערס מיט מערדערס. חזקאל לעפקאוויטש האט געוואלט הרג'ענען משה פרידמאן. אז מ'האט דעם רבי'ן זכרונו לברכה נישט געהארגעט און חסידים, איז ער געווען א אוד מוצל מאש. ער האט געהאט ארום און ארום כל משרתיו רשעים. דער שלעזינגער וואס ער זיצט אין תפיסה האט געהארגעט חזקאל שמש. יעצט ווייסט מען אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען. דא איז דא געווען רציחות איינס נאך עס אנדערע וויפיל ס'האט זיך נאר געלאזט. נאר אמאל האט מען עס געקענט זייער שנעל באהאלטן, און היינט איז דא א שטיקל פראבלעם, די רבנים זענען גערעכט געווען מיט די האטליינס, מיט די אייפאונס, די אלע לאזן נישט אז מען זאל קענען פארדעקן די אלע זאכן, סאו אונזער פראבלעם איז בעיסיקלי נישט ווער ס'האט אים געהארגעט, אונזער פראבלעם איז ווער ס'האט געשיקט מען זאל אים הארגענען, ווער ס'האט געמאכט די פיזיקל דזשאב איז ריעלי נאו דיפרענס. דעם בית המקדש ביי אונז ביי די אידן האט מען נעבעך פארברענט, זעמיר געבליבן אן א בית המקדש, זעמיר געבליבן אויף גרויסע צרות. יעצט ווער האט עס פארברענט? די רוימער האבן פארברענט דעם לעצטן בית המקדש. פיין, איך וויל אייך עפעס פרעגן, אונז איז עפעס א חילוק ווער ס'האט פארברענט דעם בית המקדש? ניין. אונז איז א חילוק פארוואס דער אייבערשטער האט געשיקט מען זאל עס פארברענען. בעסער געזאגט, דער בית המקדש איז פארברענט, ס'איז נישט דא קיין קרבנות, דער אייבערשטער האט נישט קיין נחת רוח פון די וועלט, באט דעטס אלל אירעלעווענט. וואטס רעלעווענט איז פארוואס האט עס דער אייבישטער געטוהן, למאי נפקא מינה צו וואס ער האט עס געטוהן, טאמער ווייסטו פארוואס דער אייבישטער האט עס געטוהן וועסטו פארשטיין וואס דו דארפסט טוהן אז דער אייבישטער זאל עס צוריק בויען, און אויכעט ווען ס'וועט זיין צוריק געבויעט אז מ'זאל עס נישט נאכאמאל צוווארפן, באט עט די ענד אוו די דעי אונז איז א חילוק צו נבוכדנצר האט עס געטוהן צו טיטוס הרשע האט עס געטוהן, ריעלי מעיקס נאו דיפרענס. למעשה איז אזוי, דא דארף מען אונז וויסן

יעצט ווען איינער האט געוואטשט די גאנצע צייט די דעוועלעפמענטס און בפרט נאך ווער ס'האט די אייפאונס די וואס מ'טאר נישט האבן די נישט מאושר'דיגע האט געזעהן אז דער גוי פיט נישט די דיסקריפשאן וואס מ'האט דעמאלטס געוויזן. ס'האט געדוירט א שיינע פאר וואכן ביז מ'האט געטראפן דעם מענטש, זיי האבן געהאט דעם דרייווער איידערוועי. און נאכדעם ווי זענען די אנדערע צוויי? די אנדערע זענען נאך אויף אינוועסטיגעישן. יעצט איז שוין די עולם די געמיטער געווארן בארואיגט מען האט שוין געכאפט דעם גנב. איך האב געטראפן רב סרול שטארק אין די גאס, איך האב געטראפן זיינס א זון, איך האב אים געזאגט אזוי, ווער ס'האט אים געהארגעט ווייס איך נישט, דער גוי זיכער נישט, בסך הכל אפשר האט ער געדרייווט, אפשר האט ער געוויסט דערפון, און ס'קען גאר זיין ער האט עס נישט געדרייווט אויך נישט נאר געווען גערעדזשיסטערט אויף זיין נאמען. דאס איז בעיסיקלי וואס דא גייט פאר. און אונז דארף מיר זיך נישט לאזן, אונז קען מיר גארנישט טוהן, אונז זעמיר נישט שטערקער פון די פאר גרויסע גבירים, אבער עט ליעסט ווי נאו אין וואסער א קאמיוניטי מען לעבט, אין וואסער א סאסייעטי מען לעבט, און אונז הייבן מיר אן צו פארשטיין אין וואסער א געפאר אונז זעמיר, אונז זעמיר אין ביג ביג ביג טראבל, און ממילא הייבן מיר אן צו זעהן אז מען דארף זיך וואטשן, און די זעלבע אויכעט איז מיט די טשיילד מאלעסטעישן, איך זאג אייביג, דאס וואס דו זעהסט אז דער שניצלער האט געוואקט איז זאם אינסייד קאנעקשאנס, דאס זאל דיך לערנען איין זאך, אז נאך אסאך מער ווי דו האסט געמיינט אז מ'דארף רעדן מיט די קינדער זאלן זיך וואטשן, נאך אסאך מער ווי דאס זאלסטו וויסן אז מ'דארף רעדן מיט די קינדער, ווייל טאמער רעדט מען נישט מיט די קינדער ווען מ'העט אטאקירן דיין קינד, אז ס'העט זיין איינער פון אונזערע היימישע אטאקירערס וואס זיי האבן פון די גרויסע פענסטער, למשל אזויווי א יצחק ווייס, ער דרייט זיך אין די גאס פראנק און פריי, ער פארט שוין נישט אויף מאנטריאל, אבער ער אטאקירט נאך. זאלסטו וויסן אז די חברה גייסטו נישט שטעלן אין קאורט, און אז דו'סט זיי שטעלן האבן זיי גענוג קאנעקשאנס אז זיי זאלן פארדרייען די גאנצע זאך. סאו בעיסיקלי אונז זעמער אין געפאר. יעצט איז אזוי, אונז זעמער זייער דיסעפוינטעד פון מיסטער טאמפסאן ווייל ער האט. אריינגענומען דעם סנדר, ער האט זיך איינגערעדט דער סנדר איז גוט, דער סנדר איז געווען דארטן אין די לאקעל באורד אין בארא פארק, א לעקער פאר אלע רבנים, א גארנישט א לאו לייף, איך האב מיך געשלאגן פיר יאר האב איך מיך געשלאגן עפענטליך מיט די רבנים וועגן טשיילד סעקשול אביוז, און איך האב שוין גאנץ פיין אנגעהויבן מצליח צו זיין, קאלט דער שייגעץ דער רשע סנדר מיך אפ. און ער זאגט מיר, כ'בין געווען דעמאלטס אפילו אוט אוו טאון, כ'געדענק וואו איך בין געווען, זאגט ער מיר, הער אויס נחום, דוב הייקינד טוט אין טשיילד סעקשועל אביוז, איך בעט דיך לאז דיך ארויס דערפון. כ'האב אנגעהויבן צו זאגן, קודם כל, כ'האב קיינמאל נישט געהערט ער טוט דערין, כ'האב געהערט אז ער האט גע'גנב'עט מיליאנען, ער האט אנגעדרייט א זאך אז ער האט צוויי דריי הונדערט בחורים מיט אינגעלייט וואס זענען געקומען זיך באקלאגן זיי ברויכן העלפ, און ער האט אריין גערופן אלע טעלעוויזשענס מיט די ראדיאוס און ער האט זיי פארציילט, און נאכדעם האט ער באקומען גרויס געלט, ער מיט שעלדן סילווער האט באקומען פאר די איסט סייד, און קיינער האט נישט געניסט פון דעם געלט, איך קען נישט קיינעם וואס האט געניסט דערפון, קען זיין אוהעל מיט זיינע גנבים, די וואס האבן א ריוואלווינג דאר, יעדער חזר איז אריין, ער האט זיך באקלאגט, און ער האט באקומען מעדיקעישן, ער איז ארויס פון די צווייטע זייט, די חברה קען זיין. האבן באקומען אפאר טאלער פון אים, אבער ווי דאנט נאו וואט העפענד וויט דעט מאני, און איך שלאג מיך יעצט, איך האלט אין איין שיקן לויערס, איך גיי סובפינען פאר אלע רעקארדס, אונז טוה מיר אין דעם, אונז גיי מיר זיך נישט לאזן פון אים, ממילא איז ער ברוגז, האט ער גענומען דעם סנדר, און ער האט געזאגט סנדר ס'איז אזוי, נחום ראזענבערג זאלסטו לייגן אין דר'ערד, סנדר האט זיך אויפגעטוהן ביי א בר מצוה, ביי א שמחה, נחום ראזענבערג גיימיר אים ווייזן אז ער איז נישט באלעבאסי שטאט, יעצט דאס האט טאמפסאן געמאכט א לייפטיים מיסטעיק, און איך האב עס געזאגט אויף מיין. אויף איינע פון מיינע בלאגס ער זאל עס הערן און ס'קומט צו צו אים ווייל איך ווייס ס'איז דא א צייטונג שרייבער וואס זי שיקט אים די אלעס אריין די ווידיאוס ער האט געמאכט א לייף טיים מיסטעיק אז ער האט געוואלט זיין גוט מיט די אידישע מענטשן דעם אים אראפברענגען זיי האבן אראפגעברענגט טשארלס היינס אויך טשארלס היינס איז געווען נישט קיין איד ליבהאבער און זיי האבן אים אראפגעברענגט אז ער איז ארויס ווי די פארשמוציגסטע מענטש און ס'קען גאר זיין ער גייט נאך זיצן. ער איז געקומען טאמסן, ער ווייסט ער האט נישט געהאט קיין אידישן וואוט, און ער ווייסט אז מ'האט געמאכט חוזק פון אים, מ'האט אויפגעהאנגען א פיקטשער פון אים און פון מיר און פון גערי שלעזינגער, און מ'האט ליצ ע ליצנות געמאכט, אלל אוו א סאדען די פיקטשער ווי ער קישט זיך מיט משה פרידמאן, הי מעיד א לייף טיים מיסטעיק, איך האלט פערסענעלי, איך זאג עס פאר מיין אלס מיין אפיניען מעג איך דאך זאגן אפילו ברבים, ער האט פארלוירן דעם אפיס, הי לאסט איט. דער דיסטריקט אטוירני באמת איז היינט דוב הייקינד וואס איז יעצט אויכעט אנדער העווי אינוועסטיגעישן פאר אנדערע זאכן, א קרוק שבקרוק אלל היז לייף, און ער איז היינט דער דיסטריקט אטוירני, ער הא איז א פאוער בראוקער און ער שטופט אז אלעס זאל ווי מען זאגט ס'זאל דורכגיין, ער האט געשטופט אז שניצלער זאל וואקן, ס'איז דא נאך א קעיס פון איינעם מאשקאוויטש, זיי זייער שליימי אינגערמאן כ'האב ענק פארציילט, ער האט געטאטשט זיינע אייגענע קינדער. און דוב האט גע'עסקנ'ט אזוי, דערציילט מען מיר, אינסייד אינפארמעישן, ער האט גע'עסקנ'ט טוט ענד נעיל אז דער אינגערמאן זאל באפרייט ווערן און ער איז ארויס אויכעט מיט נאר פינף יאר פראבעישן. ס'איז דער זעלבער דיעל געווען אזוי ווי דעם שניצלער, נאר יענער איז ארגער ווייל יענער האט געטאטשט ממש זיינע קינדער, און דאס ווייב האט אים איבערגעלאזט און זי בעט א גט. נאר וואס, טאמפסאן האט פארלוירן זיין אפיס. ער האט נישט געוואוסט ווי שרוד אונזערע חברה זענען. ווי גוט זיי קענען רייטן אויף יעדן, איז במילא ער האט יעצט א גרויסן פראבלעם. איך הער, איך נעם נישט קיין אחריות, איך נעם א ריקלעימער, ער האט זיך שוין ארומגעריסן מיט וואו זשין יון זיי ער האט אים געוואלט ארויסווארפן און וואו זשין יון זיי שפייעט אים אין פנים ס'דא דא א יוניאן ער קען נישט ארויסווארפן וועם ער וויל ער מיינט נאר אזוי. ער גייט זיך אויסלערנען. טשארלס היינס איז נישט אזוי געווארן ווייל ער האט געוואלט, נאר איך האב אים געזאגט דעמאלטס, דו זאלסט וויסן, דו ווייסט נישט מיט וויפיל געלט דא האנדלט זיך, דו מיינסט ס'האנדלט זיך פֿינף טויזנט דאלאר א ברייב, צען טויזנט דאלאר, דא האנדלט זיך מיליאנס אוו דאלארס, קוק אן ברוך מרדכי, ברוך מרדכי איז שוין יארן לאנג, יארן לאנג, ער באצאלט שוין לויער געלט. מסתמא פיר פינעף מיליאן דאלער און ס'איז נאך דא געלט און ס'וועט נאך זיין נאך נאך א פינעף יאר טאמער מ'וועט זיך שלאגן וואו, איך האב אים דאס געווארנט, איך האב אים געגעבן די האנט, איך האב אים געזאגט איך גיב דיר א ברכה דו זאלסט מצליח זיין אבער נאר דו דארפסט זיין פעיר, טאמער דו וועסט אריינלאזן די ווילדע פראים די ארטאדאקסישע לאולייפס גייסטו אראפ פארן אזוי ווי. טשארלס היינס, איך האב אים נאך געזאגט, טשארלס היינס האט געהאט דעם אפיס אין די הענט, ער האט געוויסט ווען יא ווען נישט, ביי די ברוך מרדכי'ס קעיס האט ער זיך נישט געלאזט, ביי דעם קעיס פון וועבערמאן האט ער זיך נישט געלאזט, ס'איז געווען קעיסעס ער האט זיך געהאלטן פעסט, איך פייף ענק אן עטס ווילטס זיי האבן אויף, איי דאונט קעיר, משה פרידמאן איז זיין פירסט קאזין ברוך מרדכי'ס, איי דאונט קעיר. און טשארלס איינס האט געשריגן צו מיר, דו ווייסט נישט וואס דו טוסט, מיסטער טאמפסאן איז געווען. איז געווען בסך הכל אן ארבייטער, האו איז הי גענער ראן אן אפיס פון א טאוזענט און וואן? טויזענט עי די עי'ס, דאס דארף מען קענען ראנען, ער האט טאקע געמאכט שייגעצעריי מיט גניבות מיט איינגעזעצט דראונג מענטשען, אבער ער האט געהאט דעם אפיס אין די הענט, ער האט געהאט יעדן ארבייטער, ער האט געוויסט וויאזוי האט ער אריינקומען, יעצט ווען מ'נעמט אזא עי די עי, ווי מיסטער פארקאש. אוקעי, ס'איז געגאנגען מיט א קליין קאפל, האב איך גראד געזאגט איך וויל אים נישט. און ס'איז געווען דעמאלטס מיסטער דזשארדזש האט געזאגט ער גייט זיין מיין לויער ווייל איך בין גערעכט. כ'האב אים געזאגט ס'דא איין מאפיא קאנטראלט גאנץ כלל ישראל, די רבנים מיט די אידישע אפיסעס וואס זיי באקומען געלט און זיי שטופן יעדן רב אריין א פאר טאלער. האב איך געזאגט איך וויל אים נישט, ער דאווענט בסך הכל אין א שול, און דער סוף גייט זיין די ארבעט אים זאגן ליסען לאו פראופייל ווי די ראזענבערג קעיס. און אזוי איז טאקע געווען, ער האט מיך בכלל נישט גערופן מיט חוצפה ער האט מיך נישט גערופן בכלל אז ס'איז דא א דיעל. בכלל נישט גערופן, ווען נישט דאס וואס איך גיי עניוועי יעדן טאג אין קאורט, סיי ביי יעדן קעיס, וואלט איך אפילו נישט געוויסט אז זיי האבן געמאכט א דיעל אן מיר, סאו איך האב שוין געפיילט פעיפערס, איך האב געפיילט פעיפערס ביים אטורני דזשענעראל דאס איז פון די עף בי איי נישט פון מיסטער טאמפסאן'ס אפיס, און איך טענה איך וויל האבן די זעלבע ארגענעזעישאן וואס זיי האבן אינוועסטיגעיטעד די אלע טשארלס היינס קאראפשענס וואס מהאט איינגעשפארט מענטשן וואס מהאט נישט געטארט, די זעלבע וויל איך זאלן. מאכן יעצט אן אינוועסטיגעישן פארוואס מ'האט ארויסגעלאזט א מענטש וואס ער דארף זיין אין דזשעיל, איז דאס איז אמאל זיכער אז דאס איז קאראפטעד פון קאפ ביז פיס, ער האט עס נישט אין די האנט, ער האט נישט דעם אפיס אין האנט, ער האט וואלף הערש סאנדער וואס ער איז געגאנגען אויפטוהן ביי א בר מצוה ביי רבי'ן, איך האב אראפגעברענגט נחום ראזנבערג, כ'האב געברענגט א פֿינף טויזנט דאלערדיגן לויער אים אראפצוברענגען צו ווייזן אז ער פירט נישט די שטאט, דאס איז נישט זיינע ווערטער, דאס איז די רבנים מיט דוב הייקינד'ס ווערטער. און איך דאנק דיר זייער פאר עס זאגן, ווייל פאר דעם וואס דו האסט עס געזאגט, דעם האב איך רעקארדעד, און איך האב עס שוין געגעבן פארן יו עס אטורני. מ'עט זעהן צו זיי זאלן זיך אריינלייגן אין דעם קעיס, קען זיין ס'איז נישט גענוג גרויס פאר זיי, און קען זיין ס'יא, ווייל ס'ליגט דערין אסאך שמוץ און אסאך גארביטש. סאו עניוועי, דער אפיס איז א פארלוירענער אפיס, טאמפסאן האט עס נישט. מ'האט געשאסן יעצט אין סאוט סעקאנד האט מען איינער געשאסן אויף א צווייטן. פיר מאל און ער האט געכאפט פיר קינדער אין די פיס. ס'איז געווען אין ניוספעיפער. יעצט איז דא נאך א זאך. איינער איז איינגעשלאפן א ניינצן יעריגער גוי איז איינגעשלאפן אויפן טרעין. ס'איז ארויסגעפאלן א גאן. א פרוי האט עס געזען. זי איז געלאפן רופן דעם קאנדאקטער. מ'האט אים איינגעזעצט. און ער קומט פון קענטאקי דארט ווי מ'מעג האבן ליגעל א גאן. א ניינצן יעריגער גוי דרייט זיך מיט א גאן. נאכדעם איז איינער געפארן מיטן באס. און ער האט גענומען. ער האט געזען ווי איינער דרימלט אויפן באס. א מענטש. האט ער ארויסגענומען א גאן. האט אים געשאסן אין קאפ. ער האט געוואלט זען צו ער קען צילן. האט אים געשאסן אויף טויט. ס'געווען פאריגע וואך. די לעצטע דריי וואכן געווען גאנס וואו דו ווילסט. אין ווילימסבורג, אין בושוויק. און ער האט געשריגן איך שווער איי וואו דעט איים גאנע מעיק שור דעט דער וויל בי נאו גאנס אין ברוקלין. מ'האט געכאפט יעצט מ'האט אריינגעברענגט פון דאון סאוט פון דזשארדזשע הונדערט גאנס. מ'האט עס געכאפט. איז געגאנגען מיסטער טאמפסאן און מיטן הויפט פון די פאליס מיסטער ברעדלי מ'האט געמאכט א ריזיגן צאמקונפט וויפיל מ'האט געכאפט. וואס ער כאפט נישט איז צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז אז די וואס דו האסט געכאפט האט מען שוין אריינגעברענגט טויזנט וואס דו האסט נישט געכאפט, און די צווייטע זאך וואס דו כאפסט נישט איז אז טאמער דער אריינברענגער איז א מענטש וואס האט פאליטיקעל קאנעקשאנס, עטס מיינטס נאר די אידן האבן פאליטיקעל קאנעקשאנס? די מאפיא האט אויך פאליטיקעל קאנעקשאנס, די איטאליענער האבן אויך פאליטיקעל קאנעקשאנס, טאמער איז עס אזא איינער עט עס אויסזען אזוי ווי די מעשה דא מיט דעם געשאסענעם פון שטארק, מעט זאגן ער האט געברענגט און יענער האט געטראגן, מעט אים געבן צוויי יאר און נאך א האלב יאר עט ער זיין אינדרויסן. אה רבותי אונז לעב מיר אין א מוראדיגן שרעקליכן שטאט וואס איז ממש עלול אויף רציחה, קיינער איז נישט זיכער דא מיטן לעבן, ס'איז אלעס נעבעך זייער טיף אין דר'ערד, און איך האב גערעדט מיט גוים זיי זאגן, איך פרעג זיי פארוואס האסטו א גאן ס'איז דאך איליגעל זאגט ער הער איך איי רעדער גאו אין דזשעיל פאר פייוו יערס מיט צוויי באגלייטערס ווי צו האבן פיר באגלייטערס, פיר באגלייטערס מיינט אין קבר אריין. איטס א וויילד סיטי. סאו סאטמאר האט געמיינט זיי אביוזן נאר דעם סיסטעם וועגן סעקשועל אביוז, דער גוי אביוזט עס מיט גאנס, און סאטמאר ברויך עס אויך אמאל האבן ווען זיי ווילן פטור ווערן אזא מענטש ווי שטארק און ואנה אני בא. וואו זעמיר אונז היינט? די מצב איז שרעקליך, ס'איז אנבעליוועבל. קומט אזא מענטש א קרוק ווי דוב הייקינד, א וועלטס קרוק, זיין היסטערי יעדער ווייסט עס, און ער וועט איינטיילן פאר טאמסאן וויאזוי צו פירן דעם אפיס, נו וואסערע פנים האט טאמסאן? יעצט איך האב דעמאלטס געזאגט איך האב נישט געוואוט פאר טאמפסאן די גאנצע צייט, איך האב געוואוט ווייל ער איז געווען דער איינציגער וואס איז געלאפן, איך האב געהאט עיב דזשארדזש, איך האב געהאלטן ער איז מער א סאפיסטיקעיטעד מענטש, און ער איז מער אן ערנסטער מענטש, איך האב געהאלטן אז טאמפסאן איז נישט קיין ערנסטער מענטש, טאמפסאן האט געהאט א סיריעס פראבלעם, ס'איז געווען דער פראנץ סטראוס, פרעזידענט דארטן, איך ווייס וואו, אין פראנקרייך. נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט געסאוט דעם מיסטער קאהן סטראוס, כאטשיג יעדער האט געוויסט וואס דארט איז געווען, ס'איז געווען א זונה און זי האט זיך פארקויפט פאר אפאר טאלער, נאכדעם איז זי געוואויר געווארן מיט וועם אז זי האט געהאט צו טוהן, דעמאלטס האט זי אים אנגעהויבן משוגע צו מאכן, אהא, זי האט אים געסאוט ציוויל אויכעט, און ס'איז געווען א מולטי מיליאן דאלער לאוסוט וואס מיסטער טאמסאן האט עס געפירט און ער האט קאלעקטעט מיליאנס. פארוואס האט ער דאס געטון? ווייל ער האט געזען ס'איז דא וואו צו רייטן אויף געלט. נאט דעט דיס האול טינג דיד נאט מעיק סענס, ווייל אפילו דאס וואס מ'האט אים אקיוזד אז ער האט עס געטון בכח, עס איז אויך געווען א שקר, ס'האט זיך אויסגעוויזן אז זי זאגט ליגנט. למעשה האט עס אים מורא'דיג געשאדט ווייל זיין פרעסטידזש איז געפאלן, אבער על כל פנים, איי דידנט פיל קאמפארטעבל מיט דעם גאנצן סעטאפ, סאו איך בין געגאנגען מיט עיב דזשארדזש, אז עיב דזשארדזש האט אוועקגעווארפן דעם טאועל, הי טרו אין די טאועל. און האט אונז אלע אראפגעלאזט, הע הע, סאו וואט שוד איי דא? אבער דאס איז געווען א דיזעסטער, די גאנצע וועלט איז ער אנגעקומען אז ער גייט ראטעווען די אלע ברידער זיינע וואס זיי זיצן אין דזשעיל אומזינסט, ער האט אבער נישט געכאפט אז ער לאזט ארויס א איד אומזינסט צו וואס ער דארף זיין אין דזשעיל איז עס די זעלבע פארברעך, דער שניצלער טאר נישט זיין אין די פרייע וועלט, דער איז א סיקו צו נעמען א מענטש און באגיסן מיט בליטש, און נאכדעם. שבת טשעפעט יעדער ער האט געמאכט א קידוש ער האט געמאכט א קידוש איך האב מורא אז ער וועט נאך מאכן אסאך קידושים זארג דיך נישט און נאכדעם זאג איך זעסטו דא איז די סאטמארע חרם נארמאל ער טאר מיט מיר נישט רעדן ער טאר נישט אבער ווען ער גייט צום איד און צום בלאט און ער זאגט זאלסט וויסן איך האב געטון אן עוולה איך האב א מענטש בא'עוול'ט כ'האב מיך אדער פארלוירן אדער קען זיין ער סתם אויף פילן ער זעט נישט אויס צו זיין א הונדערט פערסענט איך זאג גארנישט אבער הי לוקס טו בי א ליטעל פאני טו מי. מענטש טוט אזא זאך. זאגט מען הער אויס כ'האב געמאכט א מיסטעיק כ'האב מיך פארלוירן מיין בלוט איז מיר געגאנגען אין פנים האסט פונקט דעמאלטס געזאגט אז מיין טאטע איז נעקסט וואס איך האף נאך אז ער וועט זיין נעקסט וואס יש מאכל לאחר זמן ווייל איך האב קאלעקטעד די אלע אינפארמעישאנס דער די עי'ס אפיס האט מיך געפרעגט צו איך וויל ארויסגעבן די זיין טאטנ'ס וויקטעם. ביסט איר משוגע? איך וויל אויסזען ווי ר' שלמה אהרן קעלנער? עס זאל מיך קאסטן א מיליאן דאלער און זיצן דרײַ יאר אנדער ארעסט? אר יו קרעזי? איך קען דען נישט דעם גאנצן טשארלס היינס אפיס פון קאפ ביז פיס? געדענק נאך יארן צוריק איך בין ארויפגעקומען זיי האבן געוואלט וויסן פון מיר אינפארמעישן אינפארמעישן אינפארמעישן איך האב זיי אלעס געזאגט וואס איך האב זיי געוואלט זאגן און נאכדעם זאגן זיי ביי דע וועי ר' שלמה אהרן קעלנער יו טינק הי דיד דיס פאר מאני? זאג איך אים וואט? איף דעט איז דעט וויי יו קאלד מי אפ? איך ווייס פארוואס זיי האבן געוואלט וויסן ווער איך האב קעגן שלום שניצלער ווייל נאכדעם וועט מען גראד גיין צו די טאטעס און מ'וועט זאגן טאמער וועסטו עפעס טוהן יא די טאטעס זענען קלוגער, זיי ווארטן ביז די קינדער זאלן זיין שוין האלב אראפ פון וועג, עניוועי, זיי ווארטן זיי זאלן שוין נישט האבן מער קיין שייכות מיט ווילימסבורג און האבן זיי זיי נישט מער אונטער זייער דזשודיסטריקשן.
איין מעלה איז ליידער אז די קינדער גייען אוועק פון אונז און פון אידישקייט אז זיי האבן נישט קיין מורא נאכדעם ארויסצוקומען און זאגן וואס מ'האט זיך געטוהן מיט זיי און ווער ס'איז נאך גארנישט געסעטלט זעהט אויס די קעיס ווי ר' שלמה אהרן'ס קעיס ער האט זיך געפרייט ברוך'ל גייט זיין אינדרויסן ער איז נאכנישט אינדרויסן. האט זיך געפרייט ר' שלמה אהרן גייט זיצן ער זאל נאר זאגן ער האט נאר געמיינט מ'וועט אים געבן א פארדן ווייל א מילתא דאיסתמא ביה תלי אנפי ניין ניין ער האט נישט געזאגט ער האט געזאגט איך האב גארנישט געטון און סא ווי איז ער אנגעקומען ער איז אנגעקומען אז ער איז פריי הונדערט פראצענט און משה אבי המוסרים האט מורא געהאט צו קומען דארטן און טעסטיפייען און אויכעט לעיזער האגער. לעזער וואלף האגער, לעזער וואלף האגער האט מורא מען כאפט פון אים פיקטשערס איבעראל שרייט ער מען זאל נישט כאפן קיין פיקטשערס האט ער אריינגעלייגט אין עפעס איינע פון די מאגעזינען האב איך ארויפגעלייגט זיין פיקטשער ללקני ולקהה ועשיני ס'איז אויך א צעלאזענער פעדער שוואכסטער זוהן ביי ר' מאטעלע און ער טוט אבער גוט אבער דער שוואכסטער זוהן ווען גאנגען די קינדער זאגן מיר זאל שנעל כאפן פיקטשערס פון אים און ער שרייט מען טאר נישט מען טאר נישט לאז אפ. סא עניוועי, צוריק קומען דא, דער די עי האט נישט דעם אפיס אין די האנט, און נישט נאר דאס, איך וויל אייך זאגן, ער איז שוין דארטן אפאר חדשים, ווען ער האט ענדיגט מיט דעם אפיס פיר יאר ארום, העט יעדער מוזן האבן פאר סעיפטי א בולעט פרוף וועסט און א בולעט פרוף פענטס, יעדער, ווייל ער האט געשריגן איך גיי אויסווייפן גאנס, ליטל דאז הי נאו הי קען אנלי ווייפ אוט גאנס איף די פיפל אר סעקיור. דען נאובאדי איז סעקיור. מען האט אנגעכאפט אזא שטארק מען האט אים אפגעהארגעט פאר גארנישט. יעצט מען וויל אונז איינרעדן אז דער גוי האט עס געטון. איך וויל וויסן פארוואס האט גענומען אפאר וואכן ביז מען איז ארויס געקומען מיטן גוי? פארוואס האט מען נישט ארויס געקומען מיט די אנדערע גוים? פארוואס האט מען אונז איינגערעדט אז דאס איז געווען פון דייטשלאנד געקומען גוים מיט רוסישע מאפיא? פארוואס האט מען אונז איינגערעדט אז זיי זענען נישט געקומען אים צו הרג'נען? פארוואס האט מען ארויפגעלייגט אויף זיין קאר האט מען געטראפן אזא טעלעפאן וואס מען האט געוויסט פונקטליך ווי ער גייט? פארוואס לויט וויאזוי די נישט מאושר'דיגע פאונס געבן איבער אז ס'איז געווען א חתונה עפעס א נאכט צו צוויי פריער אין איך ווייס וועלכע האל ס'איז געווען, אין קאנטינענטל מיין איך, און עס איז געווען דארטן די ווען געפארקט אינדרויסן צוויי שעה ביז ער איז געגאנגען אריין געבן מזל טוב און ער איז ארויס געגאנגען, זיין ווייב האט געזאגט אז די ווען האט זי שוין געזען וואכן אינדרויסן ביי זיין הויז, סאו וואס האט מען געווארט וואכן? און וואס האט מען אים געכאפט אין א צייט ווען ער האט נישט געהאט קיין געלט? ווען די כאפסט א מענטש צוועלעווע ביינאכט און די ווילסט ער זאל דיר באצאלן צוואנציג טויזענט דאלער, כאפ דעם מענטש אינמיטן טאג? גיי אריין צו אים אין אפיס און זאג איך געב דיר צוויי טאג זאלסט מיר ברענגען דאס געלט, מ'איז אים געגאנגען באטאפן אין די הויזן צו ער האט צוואנציג טויזנט דאלער, ס'איז דא א מענטש וואס ער גייט ארום מיט צוואנציג טויזנט דאלער אין טאש? איט דאז נאט מעיק סענס, ס'איז אזויפיל ליגן געבאקן, יעצט וואס איז געווען? מ'האט אים געהארגעט, פיין, ווען האט מען אים געהארגעט? דא האט מען אים געהארגעט? וואס האט מען נישט אויסגעליידיגט די טאשן? מ'זאגט ס'איז געווען געלט אין די טאש, וואס האט ער נישט געכאפט עפעס? נאכדעם וואס איז געווען אז ער איז געווען א קאנטראקטער דער דרייווער, ער איז א קאנטראקטער איך קען זאגן וואו ער ארבעט, און נאכדעם פארשטיי איך בכלל נישט, מען האט אים געטראגן אויף לאנג איילענד, אקעי ער איז שוין געווען טויט, וואס האט אים געדארפט פארברענען? האט זיך געדארפט אריינלייגן לעבעדיגערהייט נישט פארברענען? וואס איז דא געווען בעיסיקלי? די פארברענען דאס איז א מאפיע ארבעט זיי ווייזן דיר ליסן די אלע מוזן נאך באצאלן דא נאך מסתם דא אסאך חובות און סאיז דא יורשים און סאיז דא שותפים דיס האול טינג דאזענט סאונד קאושער. עס איז דא נאך זיבעציק קשיות, נאר איך וויל נישט אויפהאלטן דעם האטליין א גאנצן טאג, ווייל יעדער האט קשיות, און איך וויל זאגן דעם עולם, ברוך השם האט אריינגעפאמפט אזויפיל שכל אינעם עולם, מען טראסט נישט מער די גאווערמענט, אונז ווייס מען די גאווערמענט קען זאגן ליגנט, אונז ווייס מען טאמפסאן'ס אפיס קען שטעלן לויערס און הערן זייערע ליגנטס און עס עקסעפטן און שיקן צום דזשאדזש אז מען זאל זאגן אז ער זאל וואקן אן א בשום דזשעיל טערם, וואס דאס איז אנהערד אף, נישט דא אזא זאך אין אמעריקע א מענטש זאל האבן א פעלעני זאל קענען וואקן, אנלעס מען קען נישט פראוון, אנלעס דער צד שכנגדו זאגט ער וויל נישט שטיין אויפן סטענד, איך שריי איך וויל שטיין אויפן סטענד, איך בין זיכער דער וויטנעס וואס האט עס געזעהן אין ליקער סטאר זאגט אז איך, ער וויל שטיין אויפן סטענד, איז יעצט ווען דער שניצלער וואלט געזאגט ער וואלט אריין געגאנגען אין איד און אין בלאט און געשריבן איך טאר נישט רעדן מיט נחום ראזענבערג אבער איך וויל זאגן פארן עולם נישט אז ער בעט מיך איבער איך בין אים נישט מוחל, איך פייט מיט אים ער זאל זאגן פארן עולם רבותי איך האב מיך פארלוירן ער'ט גערעדט אויף מיין טאטן דעם נעקסטן אינדערפרי איז ער דורך אויף די אנדערע זייט פון מיין סטאר איך האב מיך פארלוירן מ'עט זאגן אקעי ביסט אדער ביסט משוגע אדער דארפסט האבן נערוון פילס אדער ביסט גאר א צדיק האסט דיך אנגענומען פאר דיין טאטן. אבער ער לויפט ארום אין אלע גאסן שרייט ער אזוי ס'געווען א פייט פון נחום ראזענבערג מיט מיר ער איז אריין אין מיין סטאר און אונז האמיר זיך געשלאגן און כ'האב געהאט בליטש האב איך אים געגאסן. דאס איז א ליגנט ווייל דארטן ווי ס'איז דא די פאליס ריפארט שטייט אז די בליטש איז געגאסן געווארן אויף די אד סייד פון ראובלינג, די נומבער איז די אד סייד, ער איז אויף די איווען סייד, סאו וויאזוי האט ער געוואשן אין פראנט פון זיין סטאר מיט בליטש און ער האט מיך אנגעגאסן און ער זאגט נאך אזא ליגנט, און דאס איז פארוואס איך גיי מיך שלאגן מיט, נאר פאר דעם. נישט וועגן דעם ווייל איך וויל אים סתם וויי טוהן, איך וויל ווייזן פארן עולם איף יו דו סאמטינג ראנג יו עדמיט דע טרוט. ס'איז געווען שאול המלך, דער אייבערשטער האט אים געזאגט גיי גיי הרג'ע אגג. נאכדעם קומט שמואל הנביא אים זאגן וואס דער אייבערשטער פרעגט וואס האסטו געטוהן זאגט ער איך אלעס וואס דער אייבערשטער האט געהייסן האב איך געטוהן האט אים דער אייבערשטער געזאגט דו ביסט אויס קעניג דוד המלך. דער אייבערשטער האט אים געזאגט, ליסן, האסט געזינדיגט מיט בת שבע, הייסט עס אוריה, האט גראד דוד המלך געזאגט. ויאמר דוד אל גד. צר לי מאוד, איך האב געזינדיגט, חטאתי. האט דער אייבערשטער געזאגט, דו וועסט זיין קעניג אויף אידן. דאס איז דעם אייבערשטנ'ס ווילן פון יעדן מענטש, דער אייבערשטער ווייסט אז א מענטש קען דורכפאלן, אבער ער האט איין זאך, ער קען אבער זאגן רבונו של עולם פארגעב מיר כאב געטון אן עבירה. נישט ער גייט נאך ארום און זאגן ער האט זיך געשלאגן מיט דיר און וועגן דעם איז ער ארויס פריי ווייל ס'איז געווען א געשלעג און ביי געשלעג קען מען דערלאנגען יענעם מער. ס'איז קיין געשלעג נישט געווען איך האב מיט דיר נישט גערעדט דו ביסט א קליינער סמארקאטש איך האב מיט דיר קיינמאל נישט געהאט איך האב מיט דיר גארנישט און איך האב דיין טאטן אראפגענומען פון זיין הויעכן פענסטער און איך האף אים נאך מער צום איינזעצן נאך. דו ווייסט יעדע זאך דוירט צייט, ברוך מרדכי'ן איינצוזעצן האט געדוירט פינעף יאר, נאכדעם ווען מ'האט אים שוין איינגעזעצט שלאגט ער זיך נאך צוויי יאר, אבער ער העט צוריק גיין דארט ווי ער באלאנגט, יעדע זאך דוירט צייט, יעצט איך בעט דיך קום מיר נישט גיסן נאכאמאל בליטש ווייל כ'האב עס געזאגט אויף דיין טאטן, און דעיס איז וואס דעי קאמיוניטי מוז זיך אויסלערנען, יו דו סאמטינג ראנג יו עדמיט איט, אויב לייזער קעסטנבוים. און אויב, לאמיר זאגן, פערלמוטער און אויב די אלע עשירים מיט די שותפים זענען געווען אינוואלווד אין די גניבה און די רציחה פון שטארק זאלן זיי ארויסקומען און זאגן חטאתי להשם, אונז האמיר געזינדיגט. איך ווייס נישט צו זיי זענען אינוואלווד, איך האב נישט קיין השגה, איך ווייס נאר אז זיי האבן זיך געשאקלט מורא'דיג ביז ס'האט זיך אויסגעארבעט, סאו סאמהאו סאבקאנטשעסלי זענען זיי אויכעט דא געווען אינוואלווד. יו קאם אוט יו סעי און איך נעם זעקס דיסקלעימערס, פארשטייסט איך דארף נישט האבן קיין לאוסוט, ס'קען זיין ס'געווען אנדערע אויך אינוואלווד און ס'קען זיין ס'געווען אנדערע און זיי זענען אינדירעקט אינוואלווד, האסט עס געטוהן? פעי די פרייז. נישט מען מאכט נאך א משוגענע מאוומענט און דער גוי העט מען אים אריינזעצן. ס'האט אונז זייער נישט געשמעקט ווען רענטא האט ארויסגעגאנגען און און מ'האט נישט געכאפט דעם אמת'דיגן רוצח פאר חאצקל שמש. ס'וועט אונז זייער נישט שמעקן אז צען יאר אדער צוואנציג יאר ארום ווען יעדנס בלוט וועט זיך שוין אויפהערן צו קאכן און רוב מענטשן וועלן שוין נישט דא זיין, און לייזער וועט שוין זיין אדער אן אלטער איד אדער א טויטער מענטש, און דארטן דער פערלמוטער אויך. ס'וועט אונז זייער נישט גוט שמעקן אז מ'וועט געוואויר ווערן אז גאר ס'איז נישט דער גוי געווען, ס'איז געווען גאר א איד, ס'איז געווען א יד ישראל באמצע, ס'וועט אונז זייער נישט גוט שמעקן. אבער דער אמת איז ס'שמעקט אונז שוין נישט ווייל אונז ווייסט מען דעם אמת. אונז פיל מיר זייער אינטימידעיטעט אז אונז וואוין מיר אין א ווערי אנסיקיור קאמיוניטי. אונז זעמיר זייער נישט סעקיור מער מיט די קאמיוניטי. און איך ווייס ביי מיר אליינס, מיך האט מען געשאסן, מ'האט מיך געסטראשעט צוויי מאל, מ'האט מיך געשאסן, מ'האט מיר אראפגעגאסן מיט בליטש, און קיינער איז נאכנישט געגאנגען זיצן. קיינער נישט. פארקערט, ער גייט נאך ארויס גאר שרייען ער איז א היראו, ער האט זיך געשלאגן מיט מיר, ממילא האט ער מיר געמעגט דערלאנגען. בכלל נישט געווען אויף זיין זייט פון די גאס, איך קען אים נישט און איך האב נישט געקענט און איך וויל אים נישט קענען, נאר וועגן דעם גיי איך ווייטער אנהאלטן, און דאס איז וואס דא טוט זיך, און דער עולם מיינט אז אונז צאל מיר דא פינף טויזנט דאלער רענט צו פיר טויזנט אונז זעמיר סעקיור, אונז זעמיר נישט סעקיור, אונז האמיר מורא פאר א שווארצן, און אונז האמיר מורא פאר לייזער קעסטענבוים, אונז האמיר מורא פאר משה אבות המוסרים, אונז האמיר מורא פאר די אלע חברה, די זענען רוצחים פירסט קלעס. און דאס האבן זיי מיטגעברענגט נאך פונדערהיים, אינדערהיים איז אויך אזוי געווען. און ס'האט געזאגט איינער, ס'איז געווען דער דזשעי בי, דער איז געווען א מורא'דיגע קאפשטיק, ער איז געווען דא אין ישיבה יוניווערסיטי איז ער געווען דער גאנצער ראש ישיבה אסאך יארן, מענטשן זענען געקומען פון ניר און פאר צו הערן זיינע שיעורים, ער האט אזוי גוט געזאגט אז דער זאגער אליין האט נישט אזוי גוט. געזאגט. ער איז געווען אן עקסעלענט עקספערט און ער האט זיך זייער ליב געהאט מיט דעם פריעריגן לובאוויטשער רבי'ן, נישט מיט ר' מנחם מענדל נאר נאך מיט זיין שווער. ער האט זיך זייער ליב געהאט מיט אים, זיי האבן זיך פארשטאנען, זיי האבן זיך צאמגעטראפן, זיי האבן גערעדט, זיי האבן געהאט איין השקפה אין אידישקייט וויאזוי מען בויעט אין אמעריקע צוריק אידישקייט, ס'הייסט ס'הייסט וויאזוי מען בויעט עס לכתחילה, ס'איז קיינמאל נישט געווען גארנישט, נאר עס איז געווען אביסל אידישקייט אין די אין די ניינטין אין די עיטין ניינטיס און ס'איז ווידער געפאלן, האבן זיי גע.

דער בית המקדש איז אויך פאר דעם חרוב געווארן, ווען די ווען אונז האמער נישט די הריגות אין צייט פון בית המקדש וואלט ער נישט חרוב געווארן, מען האט געהאט די זנות מיט די הריגות, עס האט אויסגעזען אזוי ווי היינט, די חילוק איז נאר פון אמאל ביז היינט איז אזוי, אמאל האבן עס געטוהן ברי דעת, די וואס האבן נישט געוואלט אז זכריה הנביא זאל זאגן אז די בית המקדש האט חרוב ווערן, עס ווערט געברענגט אין אלע ספרים אז זענען נישט געווען קיין רצי קיין רוצחים, א זאך וואס גייט ארויס פונעם אייבערשטן קען נישט צוריק גיין ליידיג, איז אז די נביא האט עס געזאגט, האט עס געמוזט געשעהן, האבן זיי געהאלטן אז זיי האבן הרג'נען דעם נביא, זיי האבן זיך מוסר נפש זיין צו הרג'נען דעם נביא אויף טויט, און וועט נישט קענען זאגן זיין נבואה, ווייל א נביא שכובש נבואתו איז דאך חייב מיתה, חייב מיתה בידי שמים, זיי געקלערט אונז האמער אים הרג'נען, עט ער נישט זאגן, ממילא אז ער עט נישט זאגן, האט עס נישט מוזן געשעהן. ס'איז דא אין דעם סודות נוראים, מיינטס נישט אז מ'איז געווען סתם גענגסטערס אין די גאס, זייער גענגסטעריי דאס איז אונזער תורה, אבער היינט איז עס לאו-לייווס, גנבים. שמוציאנס, אזאלעכע הערשל קלארס מיט אזאלעכע יצחק שטערנס, ממש רוצחים פון די גאס, דאס איז וואס איז איז וואס איז געווארן פון כלל ישראל, ביליגע רוצחים, מען דארף אנהייבן צו לערנען די אלע סודות פון תנך, וועט עטס פארשטיין אז זיי האבן כאטש געמיינט לשם שמים. די גמרא זאגט אז פוטיפר שטייט אין איין פרשה למה נסמך פרשת פוטיפר לפרשת תמר לומר לך כשם שזה שמים נתכוון כך זה שמים לשם שמים נתכוון פוטיפר איז נישט געווען קיין פראסטיטוט פון די גאס זי האט געוואלט וואוינען מיט יוסף און זי האט אים אנגעטון יסורי איוב יעדן טאג אבער ס'איז נישט געווען קיין פראסטיטוט זי האט עס געמיינט לשם שמים זי האט געזען א ניצוץ אין דעם צדיק און זי האט געוואלט ווערן פאראייביגט זאל זיין א חלק פון די שבטי קה. ממילא האט זי אים אנגעטון צרות, און עטס ווילטס וויסן? ס'איז געווען אזא צדיקת פונקט ווי אונזער באבע תמר. אזוי זאגט רש"י, רש"י איז נישט מגזם, למה נסמך פרשת פוטיפר לפרשת תמר לומר לך כשם שזה שמים נתכוון כך זה שמים נתכוון, די זעלבע לשם שמים, אזוי ווי תמר האט זיך מוסר נפש געווען און זי האט געזאגט איך וועל שטארבן און מיינע צוויי קינדער האבן שטארבן און איך וויל נישט אומברענגען א איד ווי יהודה און זי האט זיך מוסר נפש געווען, האט געשטעלט בפתח עינים זאל אויסזען ווי א זונה, און יהודה האט מיט איר געוואוינט ווייל זי האט געוואלט מעמיד זיין פון זיין הויז מלכים מיט נביאים, און די זעלבע איז געווען מיט פוטיפר, זי האט געזען אזא ניצוץ קדוש, זי האט געזען א זון פון יעקב אבינו, יוסף הצדיק, זי האט געזען אז זיין צורה איז אויסגעקריצט לעבן יעקב אבינו כיסא הכבוד, דאס האט זי געוואלט. נישט געווען קיין פראסטיטוט אויף די סטריט וואס ס'האט איר נישט געפעלט מיט וועם צו וואוינען, איז אז מיט לערנען די אלטע נביאים פונקטליך וואס דארט איז געווען מיט די סודות פונעם אר"י הקדוש און פון אנדערע קבלה ספרים וועט עטס זעהן דאס איז גאר געווען א לשם שמים און אונז ביי אונז איז עס א רשעות, משה פרידמאן דארט וויל נישט דעם ווישט ער אים אראפ, ער וויל נישט יענעם ווישט ער אים אראפ. און די מסירות וואס מען האט דא געטון מען האט גע'מסר'ט איינער פארן צווייטן דאס האט מען יא געמעגט דאס אויך יענעם אראפגעווישט זיי האבן אויסגע. ארויסגעשלעפט געלט און מנוחת הנפש און צושטערט, דאס אלעס האט מען געמעגט, פיין נאו פראבלעם, און עטס זאגטס יעדן טאג אז עטס האפטס משיח העט קומען, כ'וויל ענק עפעס זאגן, דער אייבישטער האט אונז געזאגט אז אונז מוז מיר תשובה טון, אונז קען מען נישט קומען מיט די זעלבע עבירות וואס מ'האט געטון אין צייט פון בית המקדש, רציחה מיט זנות, און זאגן דעם אייבישטן יעצט בוי אונזער בית המקדש, פארוואס? ווייל אונז זעמער אזוי גוט אז אונז טוהן מיר ווייטער די זעלבע עבירות, איטס נאט גאנא ווארק, סאו איך זאג נאכאמאל פארן עולם, אונז זעמער אין געפאר, אונז לעבן מיר אין אן אנסעיף קאמיוניטי, מ'האלט אין איין שיסן מענטשן דא, יעדער צווייטער האט א גאן, ליגעל צו איליגעל, די אידן האבן אויך גאנס. מיר האט פארציילט איינער אז דער פערלמוטער פון די איסט-סייד וואס ר'האט דעם סטאר, ער איז געווען פון משמרת הצניעות, האט עהם אפגעווארט אמאל אין א גאס, און ער האט געוויזן אז דארט ווארטן, א האלבע גאס אוועק ווארטן נאך צוויי פון משמרת הצניעות, און ער האט ארויסגעצויגן א גאן. איז געגאנגען דער יונגערמאן און האט אויך ארויסגעצויגן א גאן, ער האט געזאגט איך האף אז דו האסט אנגעטון יעצט בולעט פרוף וועסט מיט א בולעט פרוף הויז ווייל איך שיס דיר אריין יעצט, זאגט ער ניין ניין שיס נישט און ער איז אוועק געגאנגען און ער האט געזאגט איך וועל דיך מער קיינמאל נישט באדערן, ס'הייסט דער יונגערמאן איז געבליבן אז ער מעג זיין ארום לויפן מיט זונות און טון וואס ער וויל, און אזוי איז דא אסאך פון די חברה אין בית מדרש. און ממילא זעמער אונז אין געפאר. סאו יעצט לאמיר צוגיין צו די זאך. מען דארף אויסלערנען יעדנס קינד אז קיינער טאר דיך נישט טאטשן, זאלסט דיך נישט שפילן מיט יעדן, זאלסט נישט לאזן דיין קינד גיין צו יעדן, ווייל יענער נאכדעם ווען ער רעיפט אים אפ קען ער אים הרג'נען אויכעט, ער מוז עס נישט טון מיט א גאן, ער קען אים דערווערגן אויכעט, ס'דא וועגן גענוג וויאזוי מען הרג'עט א מענטש. און עטס זאלטס וויסן אונז לעבן מיר אין א דזשאנגל, אזוי ווי דו גייסט אריין אין א סאפארי, ס'איז ווילדע חיות, סאפארי איז געלערנטע חיות, דו וואקסט אריין, דער לייב קען דיך פוגע זיין, דער עלעפאנט קען דיר א בלאז טאן מיט די נאז, יעדער קען דיך מזיק'ן. דאס איז היינט די גאנצע אידישע קאמיוניטי, צו ס'איז וויליאמסבורג, צו ס'איז בארא פארק, צו ס'איז לעיקוואוד, די גאנצע אידישע קאמיוניטי זעט אזוי אויס, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן. ס'מוז נישט זיין דווקא א גאן. יעדער איינער האט היינט נישט מורא פאר רציחה, איי אין די תורה איז דאס די גרעסטע עבירה? הער אויס, ער האט שוין געמאכט שלום מיטן גורל אז אן אנדערער טוט עס אויך. און דאס זאל מען וויסן. איך וויל ענק זאגן עטס זאלט זייער וואטשן, עטס האט שותפים, זאלטס אים גארנישט פארציילן וואס ס'טוט זיך, גארנישט פארציילן. כ'האב געליינט אמאל זייער א שיינעם ארטיקל אין א צייטונג, ס'איז געווען דזשאו מיט לערי, ס'איז געווען צוויי אידן מאדערן דזשאוס, און זיי זענען געווען שותפים, דזשאו מיט לערי.

פויזן, סאו נאו יו פארגיוו מי פאר דיס אלסאו? ענד הי וואלקס אוט. מען טאר נישט טראסטן פאר א שותף, מען טאר קיינעם נישט טראסטן, עטס ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך? מען טאר נישט טראסטן אן אייגענע פרוי, איר גנב'עט אביסל פוד סטעמפס, מעדיקעיד, איך פארשטיי איר מוזט עס האבן ווייל איר קענט נישט סורווייוון אנדערש, מארגן אז דיין ווייב וועט וועלן גייט זי דיך סקרוען אז דו האסט געגנב'עט פוד סטעמפס און מעדיקעיד און סעקשן עיט, מען קען קיינעם היינט נישט טראסטן, מען קען זיך אליינס נישט טראסטן. און דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען, זעהר א וויכטיגן פונקט, דו ווייסט נישט, דיין ווייב קען דיר אריינלייגן סם, דיין מאן קען דיר אריינלייגן סם, מען דארף היינט נישט האבן גאנס מיט מאשין גאנס צו הרג'נען מענטשן, ער קען נעמען דיין אייגענע מעדיקעישאנס וואס דו נעמסט, און ער קען אריינלייגן זעקס שטיק אין די קאפי, ענד יור דעד, דער איז נאובאדי יו קען טראסט ענימאר. און ווילסט עפעס וויסן? אויב ער'ט האבן גוטע קאנעקשאנס וועט ער נאך אוועקוואקן אויכעט און זאגן וואז א מיסטעיק. אבער וויל איך נישט מאכן קיין חילול השם פאר די גאס. מען קען נישט טראסטן א קינדער, קינדער קענען אמאל נוקם זיין זיך אין עלטערן פאר נאו גוד ריזען. ס'איז זייער זייער זייער שלעכט אונז וואוינען מיר אין אזא סאסייעטי וואס דער איז נאו טראסט ענימאר. יעצט, די בארא פארקער עולם זענען זייער אנגעווייטיגט אז עפעס איינער האט אנגעשריבן גארפידי, ער איז געווען א פאליס אפיסער און מען האט אים ארויסגעווארפן, און ער האט אנגעשריבן גארפידי מיאוס'ע זאכן אויף אידן, האט זיך אפילו נישט פארשטעלט, מסתם איז ער אויך געווען אין דעם טורמאויל ווי ער האט געזען ווי די אידן האבן די קאנעקשאנס ביי די פאליס, באט איי דאנט קנאו, איטס נאט מיי ביזנעס, יעצט, מען זאגט מען דארף אים פאראורטיילן, מען דארף אים, מען דארף אים. קודם לאמיר גיין צו שטארט. ס'איז א פירסט טיים קריים דארף מען אים לאזן וואקן אזוי ווי שניצלער. דער טאמפסאנ'ס אפיס גייט פאר דעם ליידן די גאנצע דריי א האלב יאר וואס ער האט נאך. און ער איז גענע סקסעפול היז גענע העוו א היז גענע גאו אוט אנבעליוועבל וויי? ווייל ער האט געטראסט אונזערע חברה. ער האט נישט געכאפט הא הא ער האט נישט געכאפט אז פון דארטן ווי ער גייט קומען אונז שוין. אונז האבן נישט אריינגעכאפט טשארלס היינס ווייל ער איז געווען א איד ליבהאבער. סא עניוועי, אונז דארפן מיר זייער וואטשן מוראדיג פאר יעדן, פאר די אייגענע פרוי, פאר די אייגענע קינדער, מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, סאיז נישט דא מער קיין טראסט, און מען דארף וואטשן פאר ביזנעס עסאושיעטס, ווען מען רעדט פון גרויס געלט געבט מען זיך היתרים, און סאיז דא גענוג גענגסטערס וואס זיי פאר פינף טויזענט דאלער טראגן זיי אוועק א מענטש, דא איז נאר געווען, עפעס זענען געווען מוראדיג. ווי מען זאגט, סאפיסטיקעיטעד, נאר דער אייבישטער האט אראפגעלאזט א שניי דעמאלטס אז אויפן ראוד טו סעווענטי עיט האט מען בכלל נישט געקענט פארן, ס'איז געווען צוגעשפארט די גאנצע לאנג איילענד עקספרעסוועי, און ממילא אז ס'איז געווען צוגעשפארט האט מען נישט געקענט פארן, און נעבעך ארויסגעקומען דורך דעם א געוואלטיגע טובה, ווייל נישט וואלטן זיי אים מסתם געדאמפט ערגעץ אין לאנג איילענד סאונד, זיי וואלטן צוגעבינדן א העווי פיס אוו סעמענט צו זיינע פיס און ער וואלט געבליבן אונטן אויף אייביג. און די פרוי וואלט געווען אן עגונה נישט וואס זי גייט מארגן חתונה האבן אבער ס'איז דאך אז איינער קומט לקבר ישראל איז דאך עס א מורא'דיגע זאך סאו דאנק מיר אונז דעם אייבערשטן פאר דעם. דער אייבערשטער האט מיט זיין נאטור געפירט און געוואטשט מיט גיסנדיג אזאלעכע שווערע שניי אז ער איז ברוך השם געקומען לקבר ישראל דאס איז געווען ממש א חסד השם און ס'געווען א חסד השם אז זיי זענען פונקט געפארן יענע וועג און זענען געווארן אנשטעקיג אבער דאס אז מ'זאל אונז וועלן איינרעדן אז דאס איז די רוצח, אויף דעם ברוך השם אזויפיל האט געהאלפן דער האטליין שוין נאך פינף זעקס יאר, דער עולם גלייבט היינט גארנישט, יעדער האט זיך אפגעמאכט זיין מיינד אז ס'איז נישט דער, ווער ס'יא ווייסט מען נישט, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי פאלן אריין א חפץ חשוד, די זענען עס נישט געווען, און אפילו ווען ער דער דרייווער האט געדרייווט און נאכגעגעבן ווער ס'האט אים געהארגעט, אז און געזאגט מ'האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן וועג מ'איז אריינגעפאלן אין א שניי און מ'האט נישט געקענט ארויסקומען און צוויי מענטשן זענען אראפגעגאנגען שטופן, סאו ווי זענען די אנדערע צוויי? און נאך דעם אלעם, דאס אלעס איז אונז נישט אינטערעסאנט, לאמיר שוין זאגן צו מיר האבן די צוויי מענטשן וואס זענען מיטגעפארן, און מיר האבן דעם מענטש וואס האט געדרייווט, אונז וויל מיר וויסן ווער ס'איז געווען דער משלח, ווער ס'האט געשיקט, היינט הער איך גייט זיין א גרויסע צאמקונפט, מ'גייט צאמנעמען געלט פאר מקוואות, לייזער קעסטנבוים עט זיין דארטן לעילוי נשמת, איך ווייס דארטן פאר וועם עפעס ווי מיין שוואגער גייט רעדן פאר זיין שווער, ס'איז גוט, רבותי, איינעם וואס מ'קען נישט פאפן איז דעם אייבערשטן. טאמער איז דאס א פעבריקעיטעד זאך עט דאס קיין קיום נישט האבן. דער אייבערשטער זאגט אני השם שונא גזל בעולה איך האב פיינט גזל, שטעל דיר פאר וואס רציחה איז. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך זייער וויכטיג און דער עולם זאל פארשטיין, דער עולם האט עס נישט קלאר ארויס, ס'דא אזא זאך וואס הייסט א מוסר, א מוסר. ער געבט איבער פאר גויים. אזא מענטש איז מורידין ולא מעלין, מען זעט אים גיין לעבן א טיפן גריב מעג מען אים אריינווארפן, ער זאל געהארגעט ווערן, טאמער זעט מען אים אינעווענדיג דארף מען אים נישט ארויסנעמען, דאס הייסט מורידין ולא מעלין. וויל איך ענק זאגן א כלל אינעם ענין פון מסירה, מסירה איז נאר ווען. חס ושלום איינער זעהט אז יענער טוט עפעס א גניבה פון די רעגירונג צו אין דער אלטער היים האט די גאווערמענט נישט געוויסט וויפיל יעדער פארמאגט איז געווען שטאטס מוסרים דעמאלטס האט ער א דין פון מורידין ולא מעלין טאמער האסטו געמאכט מיט יענעם אן עיסקא און אויף דעם חשבון גייסטו און די באגראבסט יענעם ווייל די ווילסט דיך ראטעווען אדער די ווילסט ארויס נעמען געלט פון יענעם פון דעם האט אינגאנצען די תורה נישט גערעדט פון מוסר דאס איז אזא מין עון פלילי. וואס ס'איז נישט דא אפילו דעם מין עונש וואס מען, דער אייבישטער, געבט פאר אזא זאך. ס'איז דא עדי הכחשה און עדי הזמה. וואס הייסט עדי הכחשה? הכחשה הייסט אז זיי זענען מכחיש די עדות. נאכדעם איז דא הזמה וואס זיי זאגן עמנו הייתם. אויב דו ביסט עמנו הייתם, דאס איז די ארגסטע זאך ועשיתם לו כאשר זמם לעשות. סאו דער ענין וואס אונז רעדט מיר די גאנצע צייט אז מען הייסט א מוסר מוסר, דאס איז סתם וואס ס'איז געווען שטאטישע מוסרים און זענען געגאנגען איבערגעבן פאר די רעגירונג. אבער ווען דו ביסט געווען א שותף מיט יענעם און דו האסט אינאיינעם געזינדיגט מיט יענעם, יעצט ווילסטו כאפן דיך און וואשן זיך אויף יענעמ'ס בלוט? הע! דאס איז ארגער פון רציחה און פון אלע עבירות שבתורה! דאס דארפט איר אייביג געדענקען! דאס איז די חילוק צווישן עדי הזמה און צווישן עדי הכחשה. א מוסר ווען ער וואשט זיך אויף יענעמ'ס בלוט? משל שלעזינגער. שלעזינגער האט זיך געוואלט וואשן אויפ'ן פעטער'ס בלוט. דער טאטע, מיטן פעטער זיינעם האבן ביידע געטוהן די זעלבע גניבה מיט פארברענען געטון אלעס, נאר ווייל ער האט געזעהן אז ער קען נישט ארויסבאקומען דאס געלט איז זיך געגאנגען וואשן אויף יענעם'ס בלוט, דאס איז נישט קיין מוסר אינגאנצן, דאס איז אזא רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט אפילו, דאס הייסט ממש זיך באדן אין יענעם'ס בלוט. דאס איז נישט מורידין ולא מעלין, דאס איז לית ליה חלק באלקי ישראל. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. מ'נעמט ווידער די בחורים, ס'איז דא, זיי האבן געעפנט א נייעם בוטשער סטאר דארטן אויף לי עוועניו ביי פלאשינג, נעמט מען ווידער די בחורים זאלן קומען דארט שרייען און פראטעסטירן, עטס האטס שוין אפגעהארגעט די יוגנט, ארגער קען מען זיי נישט אפהארגענען, מ'האט זיי אפגעהארגעט פאר שטותים, אז נחום ראזענבערג האט א רעוואלושען האטליין מ'זאל קומען שפייען, מ'האט אפגעהארגעט די קינדער ביי נחמן בראך, מ'האט אפגעהארגעט ווען דאס, גאט, די קינדער זענען שוין טויט, לאמיר שוין איינמאל אנהייבן צו אויפצוציען א נארמאלן דור. אהרן און זלמן לייב ווערן אויך שוין באלד אלטע אידן, און זיי וועלן אפשטארבן גייט זיך אנהייבן אהרן מיט זיין הויזגעזינד זלמן לייב מיט זיין הויזגעזינד מען גייט זיך הרג'נען. איך הער זאגן אז אין וויזשניץ, שרולטשע, דער פון בני ברק זיינע צוויי קינדער רייסן זיך שוין ארום. און מענטשן קענען נאכלויפן נאך אזא מענטש ווי מענדעלע? די הוצאה וואס ער האט געטון צום ברודער. באט עניוועי, מען דארף אנהייבן זיך אויסצוסטרעיטענען און נישט לאזן די קינדער צו טון די אלע שייגעץ־שטיק. און דער ברך משה האט אויסגעלערנט די שייגעץ שטיק און נאכדעם האט מען אים געווארנט דו'סט מאכן די חברה פאר שלעגערס, דער סוף איז געווען אז יאסעלע וואלדמאן האט אים נאכגעשריגן אין די גאס און אים געפרעגט וואס ווילסטו פון מיר די די די וואס הייסט וואס דו ווילסט די זעלבע וואס דו האסט געטון פאר יענעם און דער סוף איז געווען אז עס איז ארויסגעקומען א דור ממש מושחתים אין אלע זייטן, נאך ביז יעצט איז דא אין מאנרא די גרויסע בחורים און ס'איז דא ביי זאליקאן בחורים וואס האבן נישט קיין שום מין כיוון, קיין וועגווייזער אין זייער לעבן וואס זיי ווילן אפילו זיין, די אלע וואס האבן זיך געשלאגן פאר אהרן האט ער זיי זייער שנעל ארויסגעווארפן, ער האט געוויסט ער האט מורא געהאט פאר זיי. עניוועי, יעצט לאמיר צוקומען אביסל רעדן וועגן די גרויסע זאך וואס מ'מאכט דא וועגן די מקוואות. כ'האב געוואלט זאגן איך האב א מורא'דיגע הנאה אז מען האט דאס געמאכט, ווייל איך לויף דאך שוין ארום די לעצטע באלד דרייסיג יאר מאכנדיג מקוואות, און איך האב אלץ געהאלטן אז ס'וועט קומען א צייט ווען איך וועל ווערן עלטער, און נאכדעם וועל איך אדורכגיין פרשת ויחי, ויחי יעקב ויקרבו ימי יעקב למות, און קיינער לעבט נישט אייביג. דער העלמעצער רב האט געמאכט זייער אסאך מקוואות, אבער ליידער האט ער נישט געהאט קיין זון, און די איידעמער האבן געוואוסט אז ס'ליגט נישט קיין געלט דערין, ווייל ער האט זיך געפלאגט ווי א הונט, נעבעך, ער איז געגאנגען געמוזט צוזאמנעמען זיין אייגן געלט, האט מען דא נישט געטון ווייטער מיט זיין ליסט, און ס'איז אונטערגעגאנגען. איך טרעף נאך כסדר זיינע מקוואות. או די ראביי וואזנט היער פייוו יערס, טען יערס. ס'אן אומגליק. ס'איז זייער גוט אז מ'האט עס געמאכט יעצט. איך טענה אבער איין זאך. אז געמאכט א ועד המקוואות, זייער פיין. איך וויל וויסן ווער וועט זיין די רב וואס ער וועט זאגן וואס צו טון? און וועלכע רב צווישן די אלע וואס וועלן זיצן אויבן אן קענען מקוואות? מיין לעזער קעסטנבוים גייט נישט גיסן א מקווה. דארף מען וויסן מיט וועם האנדל איך דא. איך האב אייביג געטענה'ט, איך בין ארום געגאנגען, כ'האב ענק שוין פארציילט אסאך מאל, איך בין געגאנגען צו די או יו, כ'האב זיי געזאגט, איך וויל האבן א דריי פערטל פראצענט פון יעדן הכשר געלט זאל גיין פאר מקוואות, די או יו שרייט די גאנצע צייט אז וועגן דעם מאכן זיי די אז די קאמיוניטיס זאלן מופן איינער צום אנדערן, ווייל קאמיוניטיס גייען אונטער. זיי שרייען אויכעט אז זיי מאכן שילן אין אלע קאמיוניטיס, ווייל טאמער נישט גייט די קאמיוניטי אונטער, ס'איז דא א שול, איז דא א פלאץ ווי מ'קומט זיך צאם, מ'רעדט פון אידישקייט, יעצט זיי טוען עס פאר זייערע אינטערעסן, ווייל וויפיל מער אידן ס'וועט זיין, וועט זיין מער אידן וואס זיי עסן או יו. אבער למעשה, איך אלס א איד, און צוקוקנדיג אז מ'איז מ'האמיר ערבות איינער פארן צווייטן, האב איך אייביג געטענה'ט, ס'איז דא או יו, וואס האב איך פון דעם אז ס'איז דא אידן און ס'איז דא שילן און ס'איז דא קלאבס, אז ס'איז נישט דא קיין מקוואות, און אויכעט אויסער דעם וואס ס'דארף זיין מקוואות דארף זיין ווער ס'זאל זיך אומקוקן ס'זאל זיין כשר, איך פאר ארום איבער די גאנצע וועלט איך בין בודק מקוואות איך קען אייך זאגן אז נײַנציק פראצענט פון אלע מקוואות זענען פסול, מסתם העלפט דערפון איז פסול דאורייתא, און אפשר מער ווי העלפט. איך האב צאמגעשטעלט אלע פיקטשערס פון אלע מקוואות וואס איך האב געטראפן די פסולים, ס'זאל זיין ווער ס'זאל זיך לערנען, איך האב צוגעשטעלט תלמידים, למעשה, אפילו דער העלמעצער רב האט געמאכט למשל די דברי חיים'ס מקוואות איבעראל, ווי איך קום אן איך זע א דברי חיים'ס מקווה מאך איך עס פאר א בור זריעה, איך לאז נישט קיין דברי חיים'ס מקווה אין ערגעץ. פארוואס? זייער פשוט, איך בין געווען אין א שטאט וואס האט געהייסן לאועל מעסעטשוסעס, דארט האט דער העלמעצער געמאכט א מקווה מיט פערציג יאר צוריק און ער איז געשטארבן מסתם צוואנציג יאר צוריק, איך קום אן און איך זע ביידע בורות זענען צוגעשטאפט. ס'איז געווען א דברי חיים מיט א געהעריגע השקה וואס דארף זיין אפן בשעת טבילה, ביידע צוגעשטאפט. פרעג איך אים ווער עפנט עס ווייל כ'האב געזען ס'איז נישט מעגליך צוצוקומען צום עפענונג נאר אז מ'גייט אריין אין די מקווה, און כ'האב געוואוסט אז אזאלכע צדיקים זענען זיי נישט. בקיצור, זאגן זיי מיר, ראביי אוו העלמעץ טאלד אס דעי שוד באוט בי. קלאוזד, דער העלמעצער האט אנגעזאגט אזוי, איינס זאל זיין אפן כסדר, און איינס זאל מען עפענען נאר פאר מען טובל'ט זיך, דאס איז דער דברי חיים וועגן נתן סאה ונטל סאה, איז געווען צוואנציג יאר הארעמאטיש צוגעשטאפט ביידע בורות, ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע המשכה אויך נישט, ווייל דער העלמעצער האט עס געמאכט זייער גוט מיט המשכה, איז געקומען דארט איינער פון די קהילה און ער האט געזאגט וואס דארף זיך ער שלעפן פֿיר פיס אויף דער ערד, וואט דו יו ניד איט פאר? טעיק א פיס אוו פייפ, קאנעקט איט, און פוט איט אין אינטו די מקווה. עס וועט אריינקומען געהעריג אן המשכה. בערך צוויי דריי יאר נאכדעם וואס איך בין דארט געווען האט זיך די קהילה צוגעשפארט, ווייל אז עס איז נישט דא קיין טהרה איז נישט דא קיין קיום, יעדער האט זיך צומופט, און די שול איז געווארן פארקויפט פאר א קירכע, און די מקווה האט מען צוגעשפארט, ווער ברויך עס שוין האבן, אז עס איז נישט דא קיין אידן דארף מען נישט קיין מקווה. און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן, די מקווה איז דער קיום פון כלל ישראל, מען זעהט ס'איז דא אסאך מאל אין רוסלאנד מענטשן, זייערע קינדער האבן מיטגעלעבט די אלע צרות און זענען ארויסגעקומען אויף אמעריקע און זיי האבן זיך שיין צוריקגעשטעלט. אזוי ווי ר' יעקב חיים רוטנער מיט אנדערע וועם אונז האמיר געקענט. אלעס איז געווען ווייל ער האט געהאט א מקווה במחתרת. איך זאג שיעורים איבער די גאנצע וועלט וועגן די אלע מסירות נפש פון די מקווה'ס, דער וואס האט עס געהאט דער האט מצליח געווען עד סוף כל הדורות. און די איבריגע זענען געווארן גויים. עניוועי, דאס איז דער קיום פון כלל ישראל. אבער. למעשה מוזמיר אונז האבן משגיחים אויף די מקווה, און מען דארף אויך וויסן ווי מען דארף מאכן א סיסטעמאטישע מקווה און ווי מען דארף מאכן א דברי חיים'ס מקווה. יעצט איך מיין נישט חלילה עפעס צו זאגן קעגן דברי חיים, חס ושלום, ער זארגט זיך אויפן שיטת הראב"ד, אבער דאס קענען נאר מאכן אידן וואס זיי האבן אדער בני תורה, אדער אזא איד ווי דער סאטמאר רב זכר צדיק לברכה וואס האט אים נישט געבאדערט אויס צו געבן דרייסיג פערציג טויזענט דאלער פאר אן איינגעשטעלטן נאר פאר דעם אליין, מיר האט דערציילט ר' אברהם כץ, אויף דעם האט אים דער רבי גענומען, מאכן די השקה און עפענען דעם דברי חיים און צומאכן. קלויזנבורג האט אויך אזא מקווה אין בארא פארק. דארט איז דא איינער וואס איך פלעג זעהן, מען קען טאקע נישט מאכן די השקה נאר אז מען גייט אריין אין מקווה, און ער גייט דאך נישט אריין אין קיין נשים מקווה ווייל ער וויל נישט ער זאל עס קאנטעמינעיטן, האט ער אנגעטון א גרויסן גומי אדער וואס, ער טוט זיך אן, און ער גייט אריין און ער מאכט די השקה. און פאר דעם באקומט ער א פול וועידזש ווייל דאס איז א פול טיים ווארק מען קען נישט גיין אויף וועקעישן מען קען נישט גיין אין ערגעץ און די זעלבע איז אויך דער פאפער רב זכרונו לברכה ער האט אויסגעהאלטן א דיין אין קעמפ ער האט א קוואל דא אבער אין קעמפ האט ער אויסגעהאלטן א דיין נאר אויף צו מאכן די השקה און איך געדענק ווען דער דיין האט געדארפט אמאל אריינפארן אין שטאט האט ער געשטעלט אן איש מהימן איך געדענק ער פלעגט צוקומען צו מיר און ער האט געזאגט איך וועל דיך אויסלערנען און דו וועסט עס מאכן און נאכדעם האט ער אפגעקאלט האסט עס שוין געמאכט יעצט טאמער קען מען נישט האבן אזאלכע מענטשן למשל אוט אוו טאון בוי איך נאר ליבאוויטשער מקווה'ס, ס'יעצט דא איינער האט ארויסגעגעבן א ספר אז די אלע ליבאוויטשער מקווה'ס זענען נישט כשר מען מוז האבן השקה מיט זריעה אויך, ש ס אזוי וויל ער, כ'מיין דער מהרש"ב האט אוודאי נישט אזוי געהאלטן, למעשה אבער די ליבאוויטשער האבן אויכעט מורא'דיג בוגד געווען. אין אלע מקווה'ס. זייערע מקווה'ס זענען כמעט קיין איינע נישט כשר. זיי נעמען א פילטער, זיי פילטערן די מקווה, עס איז א געהעריגע סווימינג פול. איי ס'איז דא א תשובה פון הרב דווארקין, ר' זלמן שמעון, אז מ'מעג עס טוהן, ס'געווען עפעס א פרוי פון סענט לואיס, זי האט געזאגט זי עקלט זיך פון די מקווה, בקיצור מ'האט מתיר געווען אז מ'זאל לייגן א פילטער. יעצט איז אזוי, וכי מפיה אנו חיים, ווייל זי האט זיך געעקלט פון א מקווה מוז גאנץ כלל ישראל ליידן? אבער דעיס וואלט איך שוין מוותר געווען אויף די טענה, איך האב אבער א שטערקערע טענה. ר' זלמן שמעון זאגט ס'מוז זיין א בור זריעה אויך, פארוואס? ווייל אויב ס'איז דא א בור זריעה איז דאך נישט ארגער די וואסער וואס ס'קומט געפילטערט אריין ווי ווען ס'קומט פרישע מי העיר. יעצט מיט דעם איז ער אויך נישט גערעכט ווייל בשעת ווען די מקווה דרייט זיך, די וואסער דרייט זיך, איז דאך אין הנזחלים מערבים אזוי שטייט אין סימן אין שולחן ערוך יורה דעה סימן ר"א סעיף ס'. נאר וואס, וועסטו דיך פרעגן איז ווען די וואסער קומט אריין לכתחילה איז דאך אויכעט נתן סאה ונטל סאה האט מען שוין געמאכט א פאטענט פון חזון-איש אז ס'גייט אראפ נידריגער און ס'גייט ארויס העכער, שוין, ס'איז א גאנצער פאטענט פיין, מיר זעמער שוין צו דעם אויכעט מסכים, מיר זעמער צו אלעם מסכים, אבער איך האב נאכנישט געטראפן א ליבאוויטשער מקווה, חוץ די וואס איך האב געבויעט פאר זיי, אז זאלן האבן א בור זריעה, אויף וועם זיי זענען זיך סומך צו נוצן א פילטער, און בשעת ווען דער פילטער ארבעט ציט עס ארויס פון אונטן אויך די וואסער. כ'על אייך זאגן א כלל, יעדע ליבאוויטשער מקווה וואס האט א פילטער איז דא אין בור תחתון בערך פינף זעקס אינטשעס מעראסט, טאמער האט עס נישט קיין פילטער איז עס דא פופצן זעכצן אינטשעס מעראסט, וואס איז די פשט דערפון? אז דער פילטער ריקט די וואסער און ס'ריקט פון אונטן אויכעט די וואסער, כאטשיג זיי רעדן זיך איין דאס איז אונטן, אויבן, פיזיקס שמיזיקס. פיזיקס ארבעט נאר דעמאלטס ווען ס'איז נישט דא קיין פאוער וואס ס'רירט עס. וואסער וועט נישט אראפרינען נאר אז ס'איז נישט דא קיין פאוער וואס ס'רירט עס. אויב א פאוער דרייט עס, איז די גאנצע זאך אין דרערד. און לאידך גיסא, פיזיקס איז נאר ווען ס'איז די זעלבע וואסער. טאמער איז אויבן קאלט און אונטן הייס, איז שוין אנדערש די נעיטשור אוו פיזיקס. און נאכדעם ס'איז ביי ביידע זענען זיי אייביג הייס ווייל אז וועסטו אריינלייגן דיין פיס אין א לאך פון א השקה פון לעבאוויטש וועסטו זען בערך דריי פיר אינטשעס איז ווארעם. סאו בקיצור ווען דו גייסט אנהייבן מיט פיזיקס דארפסטו האבן דיינע פעקטס מאר דען עניטינג עלס און דו האסט עס נישט. איז למעשה איז דארף מען מאכן סיסטעמאטישע מקווה'ס איך מאך איבעראל אאוט אוו טאון מאך איך א בור זריעה. מיט א בור תחתון אזוי ווי לעבאוויטש, דאס איז די כשר'סטע מקווה ווייס איך, וואס ס'קען דרייען, ס'קען טוען, קענסט טוען וואס דו ווילסט דערמיט, צו ס'איז א מהודר'דיגע מקווה, ס'איז א קוועסטשען מארק, ס'איז א כשר'ע מקווה, על פי הלכה יא, ס'האט א פראבלעם מיטן ראב"ד? פיין, קודם דארף איך האבן א כשר'ע מקווה לכל הדעות, און נאכדעם דארף איך זיך זארגן אויף א הידור פונעם ראב"ד, איז יעצט עמער צוריק קומען ווייטער דא. איך האב שוין לאנג געשריגן אז מ'זאל מאכן ועד המקוואות, און מ'האט ברוך השם געמאכט. איך בין געווען אין יוראפ כ'האב געשריבן געשריגן ס'איז דא אין יוראפ א ועד המקוואות מ'בויעט מקוואות און אין די זעלבע צייט האט מען יעצט געמאכט אין אמעריקע וואס דאס איז זייער א גוטע זאך און אין ארץ ישראל איז דא א ועד הארצי און אין אוקריינע און אין רוסלאנד איז אויך דא א עקסטערע ועד המקוואות איך בין אין דעם אויך געווען פארמישט איך בין געווען ביי הרב לאזאר יארן צוריק און כ'האב מיט אים געהאקט און געהאמערט נאר וואס איך האב געזאגט אזוי דו ווילסט מאכן א ועד דארפסטו מאכן צוויי זאכן. איין זאך זאל די ועד האבן, בויען, שאפן געלט אויף צו בויען צי כדומה, די צווייטע זאך וואס די ועד דארף האבן איז א כולל מיט צוואנציג אינגעלייט צו אפילו מער, און די אינגעלייט זאלן ארום פארן און מען זאל זיי ווייזן די מקווה'ס, און זיי זאלן זיין זעלבסשטענדיג, די כולל זאל זיי באצאלן, זיי זאלן נישט דארפן אנקומען אז די רב ווי ער קומט אן זאל אים געבן אפאר טאלער, ווייל טאמער יא איז יענער רב זיין באלעבאס. איך, די אלע זאכן וואס כ'האב זוכה געווען צו פארעכטן הונדערטער מקווה'ס, איז געווען ווייל כ'האב קיינמאל נישט גענומען געלט ביי קיינעם. און כ'האב געזאגט יעדן רב איך האב נישט, איך מיין געלט פעלט פאר יעדן. קיינער קען נישט זאגן ר'האט גענוג. אבער כ'האב גע'טענה'ט איך גיי נישט מאכן די מקווה א ביזנעס ווייל דעמאלטס קען איך נישט זאגן מיין מיינונג. כ'האב געהאט א מקווה אין ענגלאנד, א זעקס זיבן מיליאן דאלער פראדזשעקט, כ'האב עס איבערגעלאזט אינמיטן ווייל זיי האבן געארבעט אן מיר און זיי האבן גע'פסל'ט די מקווה, דאס איז אין גאלדערס גרין. יעצט הער איך אז די האלפערנס זענען דאך אין דר'ערד מיט דעם חיים האלפערנס שייגעץ שטיק, זענען זיי געגאנגען זיי אין יענע געגנט ווי איך האב געבויעט די מקווה גייען זיי יעצט בויען, זיי האלטן שוין אינמיטן בויען א מענער מקווה מיט א פרויען מקווה, ווייל זיי האלטן אז די מקווה איז טאקע נישט כשר, יעצט הי' עצמו חזרו לאלה שרפו מיכל קחו מיני. די גאנצע טעם פארוואס מ'האט געקאשערט די מקווה כאטשיג איך האב געשריגן ס'פסול איז ווייל חיים האלפערן מיטן אלטן טאטן חנן האבן געשריגן ס'כשר כאטשיג איך שריי ס'נישט כשר און עפעס א דיין שנעק פון סאטמאר האט געזאגט אז ס'איז אלעס אין ארדענונג און יעצט קומט ארויס אז חיים האלפערן אליין זאגט אז ס'נישט כשר און וועגן דעם מוז ער בויען א נייע מקווה אבער ווען נישט דאס וואס ער טאטשט אן די אלע פרויען דער חזר דער מניוול וואלט יענע מקווה געבליבן כשר אבער ס'גוט. אבער דאס איז אזוי ווי איינער לויפט אוועק פון א לייב און ס'באגעגנט אים א בער. וויפיל איז האבן מיר אונז נאמנות אויף די גאנצע ראדעמישלער משפחה? ס'איז געקומען זיין שוואגער דעם חיים האלפערן איז ער געפארן אויף גאלדערס גרין איז ער געפארן און ער האט געהאלטן דארטן א שבת און דברי חיים'ס יארצייט און חיים האט געזאגט תורה. דו מיינסט זיין שוואגער איז דער פון ארץ ישראל דער. קרית אתא רב דעם בעלזער'ס מחותן, דו מיינסט אז מיט דעם האסטו אויפגעהויבן חיים'ן? חיים איז אין דר'ערד, ער האט אויסגעשפילט די שול, קיינער פרעגט אים נישט, קיינער רעדט נישט צו אים, ער איז פייטינג פאר סורווייוועל. אבער איך וויל דיך פרעגן, דו מיינסט אז דו האסט מיט דעם אויפגעארבעט חיים'ס נאמען? דו האסט דיך משפיל געווען, מענטשן האבן געהאלטן איר זענט אן ערנסטער מענטש, און היינט האלט מען איר זענט דער זעלבער לאו-לייף ווי אלע פעדאפיילס, אז ס'איז נישט קיין חילוק צי מ'טוט די מעשה אליינס, צי מ'בעקט ווער ס'טוט עס. עניוועי, איז במילא. די ס'מוז זיין א רבנישע קערפערשאפט און נישט אזאלעכע ביק שטריקעס, ביק שטריק האט האט מכשיל געווען אידן אין סען פראנסיסקא, כ'האב געזאגט אראפגעפארן אמאל פאר פורים, כ'האב געזאגט אז די מקווה איז פסול און דארט געווען גאנץ פורים, כ'האב עס בודק געווען, ס'איז געווען אן ערדציטערניש, קיצור כ'האב גע'פסל'ט די מקווה, דארטן געווען צוויי רבנים איינער הייסט טרויב די אנדערע הייסט ליפנער, ליפנער איז דער ערליכער טרויב איז אזא שייגעץ אז די או-יו האט אים נישט געטראסט אויף זיין השגחה אויף פלייש, ער האט געהאט דארט פלייש זיי האבן געהאלטן ער איז א ליגנער. עניוועי, איז געקומען דער טרויב ער'ט געהאט די מקוה, כ'האב עס געפסל'ט, איז געגאנגען און ער האט אראפגעברענגט ר' הערשל ביק שרייען אים דארטן די מלמדים, דארט איז דא מלמדים מיט כולל אינגעלייט וואס זיי ארבעטן פאר הרב ליפנער זאגן זיי אים, דא געקומען איינער ראזנבערג האט זיך אוועקגעריסן פון זיין פרוי און די קינדער, תענית אסתר און פורים, ס'איז געווען שבת אינמיטן, ער איז דא געזעסן ווייל ער האט געוואלט זען צו די מקוה כשר צו נישט, עס איז ארויסגעקומען אז ס'איז פסול, קומסטו אראפ אין פינף מינוט האסט אפילו נישט געקוקט. און דו זאגסט ס'איז כשר? יע דער שייגעץ ביק דער דר'ערטליגער אברהם שיע הערשל ביק א זאך וואס נחום ראזענבערג קען נאך דריי טאג קוקן קען איך מיט איין סקונדע. האבן די אינגעלייט געזאגט פאר דעם רב רב ליפנער אדער בויעסט א מקווה אדער ברענג אן אנדער רב המכשיר ווייל דעם שייגעץ ביק טרויען מיר אונז ניט ווי דאנט טראסט הים. האט מען אראפגעברענגט ירמי' כץ איז געגאנגען ירמי' ער ווען ער. ווען ער האט ביי מיר אמאל געלערנט, איך האב אים אויסגעלערנט פראקטישקייט, איך האב געזען ער האט זיך אנגעטון א נעקטיי צו גיין צו א מקווה, האב איך געזאגט דו ביסט א פעיליער אז דו דארפסט דיך לעקן צו יענעם, איך גיי אזוי ווי איך בין, מיט מיט די ארבעטס קליידער, איך האב מיט יענעם גארנישט, און איך מאך הייב נישט אן העלאו, שלום עליכם, עליכם שלום, די ערשטע זאך גיי איך אריין צום רב, איך וויל זען ווי ער וואוינט, און איך גיי אריין אין זיין בעדרום. און פאר יעדע מקווה וואס איך בוי, בוי איך צוויי אבער דריי נישט, ווייל דער רב האט איין בעט, ער איז נישט מקיים הלכות נידה ווי עס דארף צו זיין, טראסט איך אים נישט א מקווה, און נאכדעם גיי איך מיר ווייטער מיין וועג, איך מאך נישט קיין סאושעל רילעישאנס און פאבליק רילעישאנס, עניוועי, איז ירמי' כץ דארט אראפגעפארן, און ער האט איבערגעלאזט א דאך וואס איז געווען פול מיט חקיקות ארויפגעלייגט אזאלעכע בלעך, און ער האט איבערגעלאזט א פייפ א סילון הכפוף, וואס דער פייפ איז זעקס שטאק הויעך, און ער ברענגט אראפ די וואסער געהעריג געבויגן, אבער דער בייגן? אה! מ'עט שוין זאגן מ'עט מאכן א המשכה, מ'מעמער זיך שוין דוחק זיין אויפן אויפן עבר, אבער למעשה איז עס נאך געגאנגען ארויף אויכעט, ווייל ווען די בייגסט א פייפ, די לייגסט אריין א עלבאו, נישט אייביג איז עס פעיס דאון, ס'איז אדער סטרעיט אדער אמאל פעיס אפ אויכעט, ס'ווענדט זיך וויאזוי ס'איז אריינגעלייגט געווארן. דאס איז א געהעריגע בית קיבול, דאס איז שוין נישט פסול אלס סילון הכפוף, דאס איז פסול אלס א געהעריגע בית קיבול. טשא, האסט נאר א גאנצע זאך, צו ס'לא נעשה לקבלה צו נישט, און אויף דעם איז דא אזויפיל טינט שוין אויסגעגאסן וואס איך קען אפילו נישט יעצט אריינגיין אין דעם, איז למעשה האט ער עס געקשר'ט, האב איך בין איך אראפגעפארן א יאר שפעטער, איך האב עס געזעהן האב איך אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, זאגט ער איז נישט געווען קיין אנדערע וועג, ווייל ס'איז א גרויסער בילדינג, ס'איז א זעקס שטאקעדיגע פייפ, זאג איך אים ס'איז יא געווען אן אנדערע וועג, דו שניידסט אפ דעם פייפ, און די לייגסט דעם קאנעקשאן פון די האריזאנטעל מיט די ווערטיקעל לייגסט אים מיט צעמענט, מאכסט א געהעריגן דרך בנין, אה דאס איז אים נישט בייגעפאלן, און דעם וויל איך ענק זאגן דא, דא אזויפיל פאטענטן וואס מען קען נוצן, די אינדוסטרי פון בויען איז זייער גרויס, און ס'איז זייער גרינג אז מען זאל נוצן אלע פאטענטן, נאר וואס, מען דארף עס קענען, אוודאי מען זיצט אין כולל, מען איז א ראש כולל קען מען דאס נישט, מען דארף ארויסגיין אין די גאס, און נאכדעם איז אזוי. מען דארף עפענען די טיר פאר די אלע מענטשן זיי זאלן קומען מיט א כח, א כח מיין איך אז מען זאל זיי רעספעקטן, למשל אין סאטמאר אין די מקווה ווען נישט אברהם כץ פלעגט מיך רופן איך זאל אים העלפן וואלט די מקווה געווען פסול, דער דיין פארשטייט צו מקוואות פונקט ווי איך פארשטיי צו פליען א פליגער. די זעלבע זאך, און אויסער דעם איז ער א פוילער מענטש, און ער איז געווען אן אלטער מענטש, און ער האט נישט געטוהן גארנישט, הי נעגלעקטעד היס דזשאב, ווען נישט אברהמעלע כץ וואלט נישט געווען קיין כשר'ע מקווה, היינט ווייס איך נישט וויאזוי עס איז. מענדעלע ראבער האט געבויעט א מקווה, הער איך אז ער האט צוגעלייגט דארט א גלאזערנע וואנט, איך ווייס נישט פונקטליך וואס און ווען, איך האב געמאכט דערפון אן אישו, איך האב געזאגט איך נעם א דיסקלעימער ווייל איך בין נישט דארט געווען, בין איך געוואויר געווארן אז ס'איז אמת, די רבנים האבן אים געהייסן ער זאל עס אראפנעמען, ער האט עס געזעהן ערגעץ ביי א ליבאוויטשער. איז מורא'דיג א חורבן וואס דא גייט פאר, איז מען שטעלט זיך פאר סאטמארער רבי'ן זי"ע מענדעלע דער ראבער, מענדעלע חזר, ער קען בויען א מקווה, פון וואו? ווער האט אמאל געלערנט? האט ער געהערט וויאזוי זיך שפילן מיט די בחורים און מיט די אינגעלייט? און חוץ צו דעם איז מקוואות א מורא'דיגע שווערע פאך ווייל דו מוזט זיין א א בוימייסטער, דו מוזט קענען אלעס, א סילון שחקקו וואס מען האט עס אויסגעקריצט ולבסוף קבעו מען האט עס קובע געווען איז עס פסול. טאמער ס'איז קבעו, מ'האט עס קודם קובע געווען און נאכדעם אויסגעקריצט איז כשר. יעצט ווען דו זעסט א סילון, ווייסטו ווען דאס איז געשען די חקיקה מיט די קביעה, וועלכעס איז געקומען פריער. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איך מיט דעם דא, דאס איז א סטאמבלינג בלאק פאר אלע מקוואות היינט. אין די יונייטעד סטעיטס פארט מען היינט מיט א נייעם שיטה, די שיטה איז מ'לייגט א פלעסטיק. לייגט ארויף א פלעסטיק אויף די פלאר ווייל די וואסער פון אונטן זאל נישט אריין קומען אינעם צעמענט, ס'זאל נישט קראכן דעם צעמענט, ווייל מים שחקו אבן, און ממילא מיט די צייט עט עס דיטיריערעיטן די פאונדעישן אדער די מקווה. איז לייגט מען א פלעסטיק, די אלע וואס זענען אין קאנטרעקטינג ווייסן פון וואס איך רעד. דער רב כאפט נישט אפילו וואס איך וויל. למעשה אז מען לייגט אזא פלעסטיק איז דא א תשובה אין מנחת יצחק אז דאס איז א אמבטי גדולה ווי א כלי בתלוש. דער יגל יעקב וואס האט נישט געזען דעם מנחת יצחק, און עס קען זיין דער מנחת יצחק האט נישט געזען דעם יגל יעקב אויך נישט ווייל מען האט עס ערשט ארויסגעגעבן שפעטער, און אויך ווען נישט ברענגט ער דאך אים צו, האט ער דאך א תנא דמסייע. דער יגל יעקב, מישקאלצער רב, פאר אכציג יאר צוריק ברענגט אויך דאס זעלבע, זיי האבן אים געזאגט אז זיי דארפן האבן עפעס קארני, עפעס אזאלעכע פעיפער נייר זפת, ווייל ווען מ'האט געגראבן, מ'האט געוואלט בויען א מקווה, איז אריין געקומען נעץ פון דרויסן. זאגט ער אז דאס איז צודעקן מיט די פעיפער, זאלסטו וויסן האסטו א פראבלעם. יעצט אינטערעסאנט, אין רבי'נס ספר אין דברי יואל, שטייט אז מען רעדט דארט פון וויאזוי מען זאל מאכן ס'זאל נישט ניין עס זאל נישט ארייננעצן פון דרויסן, שרייבט דער רבי מען זאל לייגן שמאלה, יעצט איך האב געפרעגט די אלע גוים וואס דאס הייסט שמאלה, זאגן זיי שמאלה הייסט ליקוויד טאר, איך האב זיי געפרעגט אין יוראפ, דער רבי קומט דאך פון יוראפ און פון דארט האט ער דאך גענומען דאס ווארט, און זענען גערעכט אויכעט ווייל די גאנצע. ראול פעיפערס פון טאר, דאס איז א לעצטע זאך, אמאל איז דאס נישט געווען, די דעכער ביז מען האט מיט פופציג פערציג פופציג יאר צוריק איז נישט געווען נאך די אלע ראולינג טאר, סאו ווען ס'איז ליקוויד קען זיין ס'איז אביסל אנדערש ווייל סוף כל סוף יעדע זאך וואס איז ליקוויד איז נישט שייך ס'זאל מאכן א חציצה ווייל דאס איז דרך בנין און איך מוז נישט האלטן אז די רבי האט געמיינט אז מ'זאל עס איבעראל לייגן נאר דארטן פון וואו ס'קומט אריין די נעץ. ווייל א שטיקל קביעות איז דאך אויך גוט. און יעצט לאמיר גיין ווייטער. וואס איז געשען איז, ווען איך האב געהאלפן ר' משה ניישלאס מאכן די גרויסע מקוואות אין מאנסי, איז געקומען איינער ר' חיים פסח, און ער האט עדות ער האט געוואלט האבן דעם דזשאב, האט ער עדות געזאגט אז ער קען מאכן מקוואות וואס איז קיינמאל נישט זוחל. ער האט געבויט די מקווה אין בית ישראל. ארום א קרעדל, און ער האט אריינגעלייגט אין דעם נייר זפת, און אין דעם האט ער אריינגעגאסן אלע מקוואות. און ווען כ'האב עס געזאגט פאר ר' משה ניישלאס איז ער ממש ער האט עס נישט אויסגעהאלטן נאר ער האט געזאגט אזוי ווי מ'ענדיגט שוין דא די מקווה איז מ'קען דאך נישט מאכן פון דרייסיג יאר פון אלע אידענעס בני הנידות קינדער בני הנידות האט ער געזאגט מ'וועט מעלים עין זיין די פאר חדשים האט עס נישט געקענט נעמען שפעטער איז ער נעבעך נישט ער האט נישט דערלעבט דאס עפענען פון די מקווה, און אונז האמיר געהערט ווי ער האט עס געזאגט, די וואס האבן געארבעט דעמאלט, און דאס איז ר' מאטעלע'ס מקווה, ער האט עס נישט געוואלט גלייבן, האט ער מיך אנגעכאפט מיט זיינע ביידע פאדערשטע לאבעס און ער האט מיך ארויסגעשטופט, שפעטער האבן זיי אפגעקאלט ר' מאיר בראנדסדארפער, סרול האגער עמיצער האט געקאלט ר' מאיר בראנדסדארפער, און ר' מאיר האט געזאגט ס'איז א פסול דאורייתא'דיקע מקווה, ס'אזוי ווי ר' נחום זאגט דאס איז דער אמת. און ר' מאיר האט אויך א תשובה וועגן דעם, סאו ר' מאטעלע האט עס נישט געקענט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט, האט ער מיישב געווען מיט נחום ראזענבערג אים לייגן אין חרם וועט ער הייסן דער משוגענער אין שטאט, דערווייל בין איך נישט ארויס אזא משוגענער אין שטאט ווי ר' מאטעלע איז ארויס אז ער האט געהאט דרייסיג יאר א פסל'ע מקווה, דאס איז געווען סרול האגער'ס דזשאב, יעצט ווען איך האב געארבעט אין גאלדערס גרין די זעלבע פראבלעם. איך האב זיי געזאגט זיי זאלן נישט ארבעטן גארנישט אן מיר, זיי האבן מיך נישט געפאלגט ווייל זיי האבן געמיינט אז איך בין א רב, ער האט מיר נאכדעם געזאגט כ'האב געמיינט דו ביסט דאך א רב, האט מיר געזאגט יו וויל העוו א בעד נעים אין לאנדאן איף יו ליעוו א מקווה, זאג איך אים כ'וועל אבער האבן א ארגערע נאמען ביי רבונו של עולם אז כ'וועל דא מתיר זיין א פסלע מקווה, סאו דארף איך בוחר זיין ווער ס'איז ביי מיר חשוב'ער לאנדאן צו די רבונו של עולם. כביכול. עניוועי, איך האב עס איבערגעלאזט אינמיטן, פינף יאר האבן זיי זיך געמוטשעט, זיי האבן עס געענדיגט עניוועי, היינט היינט איז נישט מעלה מוריד גארנישט. איז כ'האב ארויסגעשריבן א בריוו און אויפן אינטערנעט, און אויף דעם האט זיך ראדאמישלער רב ארויפגעכאפט אז ער וויל זיין זון אפכשר'ן אלע שייגעץ שטיק, און זיי גייען בויען א מקווה, זיי האלטן שוין אינמיטן בויען, איך ווייס נאך נישט מיט וויפיל ס'וועט זיין בעסער. מען האט איבערגעבויעט דאקטער פרענק אין מאנסי, האט ר' מאטעלע אויסגעלערנט דעם ר' אברהם ניסן ניימאן דעם דיין הלכות מקוואות ס'זאל האבן אזויפיל און אזויפיל וואסער, איך בין אליין געפארן דארט און כ'האב געזען אז זיי האבן גענוצט די זעלבע וואדערפרופער, פונקט אזוי ווי ס'איז געווען די פסול'ע מקווה וואס ר' מאטעלע האט געהאט און ער אליין האט עס געבויעט, נאר דא קען איך גארנישט זאגן ווייל כ'האב נאר געזען די זייטן, אויף די פלאר האב איך נישט געזען, ווייס איך נישט וויאזוי ס'זעט אויס דארט. דאס איז די נייעסטע קראנקהייט אין אלע מקווה'ס, הונדערט פראצענט פון אלע נייע מקווה'ס ווערן געגאסן מיט אזא פלעסטיק אונטער דעם, און דאס איז אן ערנסטע פראבלעם. כ'האב אמאל געגאסן א מקווה דארט ווי זאליק האט זיך געקויפט א הויז אין נארט מיאמי ביעטש, דאס איז איינע פון מיינע מקווה'ס, ס'איז געווען אמאל פאר פרויען אויכעט, היינט האט מען שוין געבויעט א פרויען מקווה לעבן דעם, איז האט מען געמוזט בויען מיט אזא פלעסטיק ווייל ס'איז לעבן וואסער און די וואסער קומט ארויף ווען ווען ס'איז דא היי טיידס, די וואסער איז הויך, קומט עס אריין אונטערערדיש. בין איך געגאנגען כ'האב אויפגעשניטן א לאך, האב אריינגעלייגט דארט אייזענעס אין דער ערד ס'זאל זיין מחובר לקרקע כאטש אויף איין פלאץ, ווייל די רמ"א זאגט מ'מעג מאכן א מקווה אויף א דאך און ס'איז כשר, פארוואס? ווייל די בנין איז מחובר. איז למעשה. האב איך עס געמאכט דעם לאך. וואס כ'האב געהאט א מיסטעיק איז וואס כ'האב נישט געוואוסט אז ס'איז נישט אזוי ווי ניו יארק וואס דער אינספעקטער קומט זעקס וואכן נאך וואס מ'האט געגאסן און מ'שטופט אים אריין אפאר טאלער אין טאש און ער זאגט ס'איז אקעי. דער אינספעקטער קומט פארן גיסן און דער טראק קומט אפילו נישט ביז ווילאנג דער אינספעקטער זאגט נישט ס'איז אקעי ווייל אויב נישט בלייבט ער סטאק מיט סעמענט און ער קריכט אריין אראפ אונטן און ער זעהט דעם לאך האט ער געמאכט אזאלעכע קולות ער האט געזאגט דער וויל בי נאו סעמענט. בסוף איז געווען, איך האב געטענה'ט אז ס'איז ריטשועל, מען מוז דאס האבן, ס'איז געווען א קאורט קעיס, א הירינג, און די דזשאדזש האט געזאגט ריטשועל איז נאכדעם ווען די יו עס גאווערמענט'ס לאוס אר קעפט, פארדעם איז נישט דא, און בקיצור, ס'איז געווען א פראבלעם, איך האב געמוזט דעמאלטס אריינגעגראבן אין דער ערד לעבן די מקווה אין די אין די חצר, אראפגעגראבן טיף טיף און ארויפגעקומען מיט א סעמענטענעם פאול. אזוי ווי כאילו איך גיי בויען עפעס דערויף, א לייט פאול אדער וואס, מיט אייזענעס קבוע געווען בקרקע, און דאס האב איך אריין געלייגט נאכדעם צו די אייזענעס וואס איז געלעגן אין דעם באקס פון די מקווה, ממילא האב איך שוין געהאט א קביעה בקרקע עולם מיט אייזן, אזוי ווי די רמב"ם זאגט אז ס'מוז זיין דווקא במסמרים של ברזל, די רמב"ם איז אין פרק כלים פרק כ משנה ה, און אויכעט האב איך געהאט מיט צעמענט וואס דאס איז דרך בנין. ממילא כ'האב געהאט א קביעות נאכדעם אז כ'האב געגאסן די מקווה, ס'איז נישט קיין חילוק געווען אז די מקווה איז נישט קביעות, ס'איז נישט ארגער ווי עס וואלט געווען יעצט אויפן בוידעם, הויעך אויפן דאך וואס דאס איז כשר, און דאס האט די גאווערמענט געלאזט מאכן דעם לאך ווייל ס'האט זיי נישט געבאדערט אז מיין פאול וועט אונטערערדיש ווערן אביסל נאס. אין די מקווה האט זיי געבאדערט ווייל טאמער די וואסער קומט אריין קען עס זיין קאנטעמינעישאן און ס'טוט די גאנצע מקווה מאכן נישט גוט, אבער פון אינדרויסן האט זיי נישט געבאדערט. איז למעשה ס'איז דא וועגן וויאזוי מ'טוט עס, און איך וויל ענק זאגן כמעט יעדע מקווה וואס איך בין היינט בודק, א נייע מקווה נישט די אלטע פון דרייסיג יאר צוריק ווייל דעמאלטס האט מען נישט געבויעט מיט פלעסטיק, יעדע נייע מקווה גיס איך יעצט א. טיפן פאול, א דינעם פייוו אינטשעס סיקס אינטשעס אין דייעמעטער, און איך ברענג ארויף די סעמענט מיט די אייזן ביז צו די עקזיסטינג מקווה אדער דעם בור, איך בוי עס ארויף אויפן מקווה און אויפן בור, און וואס דא טוט זיך איז, קומט אויס יעצט געווארן א קביעה בקרקע, און נאך בקרקע עולם אויכעט, אזוי ווי אסאך. שיטות האלטן ס'דארף זיין ווייל איך גיי גענוג טיף. איי די מקווה איז דאך שוין געבויט איז דאך עס שוין חקקו ולבסוף קבעו ווייל די קביעה ווערט ערשט היינט און דאס איז דאך שוין אן אלטע מקווה. איז אויף דעם פארלאז איך מיך אז די טיילס וואס איז ארויפגעלייגט אויף די מקווה. הייסט קבעו ובנה עליו, קבעו ובנה עליו איז לגבי טומאה איז מדינא דמשנה שטייט אין פרק כלים פרק כ משנה ה, און לגבי שאובין האב איך געטראפן פון גדולי אחרונים פון אסאך גדולי הפוסקים אז קבעו ובנה ס'דא דארטן ווער ס'ווייסט די סוגיא פון די שליבות ביי אין הלכות נדה צו מ'מעג זיך טובל'ן אויף די שליבות צו נישט איז דארטן דא א גאנצע אריכות, איך קען נישט יעצט אפילו אריינגיין אין דעם ווייל ס'וועט דויערן זייער לאנג, די עיקר איז, ס'איז דא אסאך אחרונים דארט וואס זיי האלטן אז וויבאלד די וואסער פון די מקווה ליגט אויף די שליבות הייסט עס קבעו ובנה עליו, און אזוי האלט די מהרם אש אז טאמער ס'איז דארט דבר טמא און ס'איז קבעו ובנה עליו די וואסער איז גוט, אזוי האלטן אסאך אחרונים. יעצט דער דער זכרון יהודה דער סאטמאר רב זכר צדיק לברכה זאגט קלאר, ער זאגט אזוי און די לבושי מרדכי, אז קבעו ובנה וועט העלפן אפילו אויף א כלי וואס איז געווען חקקו ולבסוף קבעו. דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער לויט זיי קענסטו נעמען א כלי א געהעריגן חביות א גיגית און דו לייגסט עס אריין אין דער ערד וואס דעמאלטס איז עס פסול ווייל ס'איז חקקו ולבסוף קבעו דו דעקסט עס איבער דעמאלטס איז עס קבעו ובנה עליו. יעצט צי יעדער האלט אז ס'העלפט ביי שאובין איז א מחלוקת נישט יעדער האלט אזוי צי די וואסער העט העלפן אין א גיגית. צו נישט, מסתמא וועט עס נישט העלפן, ווייל אז וועסט נוצן דעם היתר פון די וואסער בשלמא ווען דו נוצט עס לגבי טומאה, האסט עס מדינא דמשנה. דא אז דו לייגסט צו אז לגבי שאובין איז אויך אזוי, וואס למעשה שאובין האט אנדערע דינים די גאנצע צייט פון דבר המקבל טומאה, שאובין איז ג' לוגין, דבר המקבל טומאה איז א רביעית, אויך דא אין דעם שיטות, אבער על כל פנים עס האט אסאך אנדערע שיטות, שאובין איז כלי אבנים כלי גללים מאכן שאובין. מקבל טומאה, כלי אבנים און כלי גללים זענען נישט מקבל טומאה, סאו זיי האבן אנדערע דינים, אבער על כל פנים, צו נוצן די זעלבע וואסער וואס איז אריינגעלייגט אינעם גיגית און זאגן אז דאס הייסט דער בנה עליו לגבי שאובין איז זייער א געוואגטע זאך, אבער על כל פנים מען קען מאכן בנה עליו אויף אן אנדערן וועג, דער מהרשם זאגט מאך בנה עליו לייג ב' או ג' שורות אבנים, נו אויב צו לייגן ב' או ג' שורות אבנים קענסטו מסתם נוצן די טיילס אויך פאר א היתר. אבער איך פארלאז זיך נישט אליינס ווייל דער מהרשם זאגט דאך ב' או ג' שורות אבנים בוי איך ארויף אפאר אביסל ציגל אויפן בור אינעווענדיג ווי קיינער זעהט נישט. על כל פנים, דאס זענען די זאכן וואס די אלע מקווה'ס לעצטנס פאלן דורך. אין גאלדערס גרין האט מען געבויט א פינף מיליאן דאלער, פינף מיליאן פאונד, דאס איז אכט מיליאן דאלער, א פראדזשעקט און די מקווה איז פסול אלזא האט מען געלייגט די פלעסטיקס. יעצט דא עס איז געווען א גרויסע לוחם דער מהר"י ששפורט ער האט געמאכט א ספר משנת יעקב ס'איז א שאלות ותשובות ספר ער ברענגט אז דאס וואס די רמא זאגט אז חיבור אבנים הרבה הייסט נישט קיין כלי והוא הדין האלץ אבער די מהרשא זאגט אויך אזוי אז דו קענסט מאכן פונקט אזוי ווי דו מאכסט א מקווה מאכסטו פון שטיינער קענסטו מאכן א מקווה פון האלץ אויך. ס'דארף נאר האבן דריי כללים, איינס איז אז ס'זאל זיין פון אבנים הרבה אדער עצים הרבה, נאכדעם ס'זאל זיין קבוע בקרקע, און נאכדעם אז ס'זאל זיין אז בשעת ווען ס'איז געווען תלוש זאל עס נישט האבן געווען א כלי, למשל צעמענט איז א ליקוואד, ס'איז נישט קיין כלי, ממילא האסטו נישט קיין פראבלעם דערמיט, וועגן דעם וואס מ'ברענגט היינט פארטיגע, אין ארץ ישראל מאכט מען היינט פארטיגע מקוואות, דאס אלס געהעריג כלי. מען האט געמאכט אין קרית יואל אויכעט פאר די בחורים אמאל אזא מקווה, ס'איז געווען פארטיג, ס'איז א געהעריגע כלי, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, די תשובות אין מנחת יצחק, און קאפישער רב מיט אנדערע, נישט וויכטיג יעצט. יעצט למעשה דא, ווען מען גייט אויסלערנען די נייע אינגעלייט מ'עט מאכן א כולל, דארף מען האבן די ערשטע זאך, זאלן פונקט אזוי אריינגיין אין האום דיפאו יעדן טאג, זיי ווייזן אלעס וואס איז אוועילעבל, נאכדעם זאלן זיי גיין מיט קאנטראקטערס זעהן וויאזוי די סיסטעם פון גיסן איז היינט, און די אלע זאכן מוז געטוהן ווערן ווייל טאמער נישט האב איך גארנישט אויפגעטוהן אז מען בויעט מקווה'ס וואס אחר כך בויעט מען סווימינג פולס איבער גאנץ אמעריקע, און איך האב דאס דעמאלטס געשריגן פאר די OU מען דארף האבן א כולל אויסער דעם וואס מען דארף צאלן פאר מענטשן זאלן ארום פארן און בודק זיין מקווה, ס'איז געווען אמאל וואס כ'האב א א געמאכט א ליסטע פון אלע מקווה'ס פון אמעריקע און כ'האב געבעטן די כולל אינגעלייט זאלן זיך צולערנען אין סאטמארע כולל און יעדער זאל נעמען א מקווה אויף זיך. נאר היער אגעין, דער ראביי זאגט איך האב נישט קיין געלט צו צאלן, אלע מקווה'ס כמעט וואס כ'האב פאראכטן האב איך געמוזט צולייגן געלט, פארוואס? דער ראביי האט געטענה'ט ליסן, איך הער וואס דו זאגסט, איך בין איינגעשטעלט, מיינע הונדערט פופציג טויזענט דאלער איז ביי מיר מער ווערד וויפיל דער גאנצער רבונו של עולם כביכול מיט זיינע גאנצע מקווה'ס און איים נאט ווילינג טו פייט פאר הים, איך דארף אראפלייגן ברעד ענד באטער אן די טעיבל און נאך האבן עפעס אביסל פאר די פיוטשער, די אלע זאכן מוזן ווערן באצאלט אזוי ווי די מקווה'ס ווערן באצאלט, מוזן זיין משגיחים ווייל טאמער נישט האט מען גארנישט אויפגעטון. איך פאר אויף ארץ ישראל וואס זייער אסאך, איך פאר רעדן וועגן וואטשן קינדער, איז דא א רב אין בני ברק וואס ער איז דער אויבער ראבינער וואס ער האט א שליח א גערע אינגערמאן אין תל אביב וואס ער האט אכט מקווה'ס אונטער זיך, ווען איך פאר קוק איך נאך איינס אדער צוויי מקווה'ס, איך קען נישט קוקן צופיל ווייל איך האב דאך נישט די צייט, און ער דארף עס נאך פארעכטן. האב איך ביי יעדע מקווה אחוץ איינע געטראפן וואס מ'האט געדארפט גאנץ שיינע זאכן פארעכטן און דער רב האט גראד מודה געווען ער האט נאר נישט געוואוסט ער קען נישט די מציאות עד כדי כך איין מקווה איז געווען פערפעקט פערפעקט פערפעקט בין איך ארויף אויפן דאך אין ארץ ישראל דאך דא אן אוצר מ'זאל קענען טוישן אינמיטן יאר וואסער אויב מ'ווילן אסאך לייגן אריין כ"א סאה אויסהאלטן לויטן ראב"ד האב איך געטראפן אז ס'וואקסט גרינע מאס זאג איך אים פון דעם מקווה ווערן מענטשן קראנק זאגט ער ביסט גערעכט ס'איז דא אסאך מיסקערידזשעס זאג איך אים, דעם אוצר מוזטו שוין אויסליידיגן, קיינער זאל אפילו עס נישט זען, און אן אוצר מוז מען האלטן אפן ווען ס'איז זומער מיט די הייסע טעג, ווען נישט הייבט אן צו וואקסן מאס. קלייניקייטן וואס מ'דארף וויסן וויאזוי מ'הענדלט יעדע זאך. נאר דער רב דארף זיין אויכעט א טעקנישן, אויכעט א רב המכשיר, און אויך ער זאל קענען אביסל די נעיטשור אוו וואדער. ווען איך האב זיך געלערנט די נעיטשור אוו וואסער, כ'האב געוואלט וויסן די אלע זאכן, בין איך געגאנגען אין א סקול א האלב יאר. כ'האב געוואלט פארשטיין וואס דאס איז די אלע קעמיקלס וואס מ'לייגט אריין. כ'האב געוואלט פארשטיין וואס דאס איז עיטש טו או. כ'האב געוואלט פארשטיין די נעיטשער פון הייס וואסער מיט קאלט, וויאזוי ס'טוישט זיך די מאלעקיולס. איטס ווערי אימפארטענט יו שוד נאו אלל דיס. על כל פנים, דאס זענען די צוויי גרעסטע סטאמבלינג בלאקס היינט אין אונזער דור. איינס איז אז טאמער נישט דא סיסטעמאטישע מקווה און ס'דא א דברי חיים'ס מקווה זענען אדער ביידע. לעכער אפען, די בור פון דברי חיים און די בור פון די השקה וויטש דאזענט באדער מי, איז בסך הכל האסט א פראבלעם מיטן ראבד, אדער אסאך מאל זענען ביידע צוגעמאכט, דאס דארף האבן השגחה תמידית, וועגן דעם איך ווארף אוועק אלע שטאפערס, און ווען איך זעה דברי חיים'ס מקוה מאך איך פון דעם בור א בור זריעה און פארטיג. און נאכדעם האסטו נאך א פראבלעם, אז ווען מ'גיסט עס גיסט מען עס נישט ווי עס דארף צו זיין, מ'גיסט עס אויף אזא פלעסטיק, יעצט, איך האב אייך געזאגט פריער אז די מהר"י ששפורט האלט דרך בנין הייסט שטיקלעך, יעצט ר' משה פיינשטיין האלט אז טאמער מען דארף אויסליינען א מקווה, לאמיר זאגן ס'ליקט, זאל מען לייגן ג' אדער ד' שטיקלעך פלעסטיג אויף יעדע וואנט און אויף די פלאר, יעצט ווען מען מאכט די גרויסע ראולס פון נייר זפת מאכט מען א לאנגע ראול און מען מאכט די וואנט מיט די פלאר אינאיינעם, און אמאל מאכט מען אלעס מיט א מקשה אחת. מען שניידט נאר ביי די עקן אז מ'זאל עס צופיטן, און אמאל מאכט מען עס מיט צוויי שטיקלעך, איז קיין חיבור אבנים הרבה הייסט עס נישט, אונז האבן נישט קיין שיעור וואס דאס הייסט הרבה, נאר ר' משה זאגט ס'איז ג' או ד', איז למעשה דו מוזט האבן א חשבון פארוואס דו זאלסט דיך קריגן מיט ר' משה און פארוואס דו זאלסט מאכן ווייניגער ווי ג' או ד', און נאכדעם איז דא נאך א זאך, פארטונעך ווען דו גיסט אריין אין די מקווה וואס דו האסט עס אויסגעליינט מיט ג' או ד' פון אלע ווענט, פארשטיי איך אז דו האסט אריין געגאסן דערין מקווה וואסער טענה'ט ער אז דאס הייסט נישט אז דאס איז נפרד מקרקע עולם אבער נאכדעם אז דו גייסט אריין גיסן א נייע מקווה אין דעם אויב דו מאכסט א קרעדל און דו גיסט נאכדעם אריין א מקווה און די מקווה האט זיך דאך אירע פראבלעמען איינער פון די פראבלעמען איז דער מהרש"ם וואס ער האלט אז ס'הייסט איין כלי א גרויסע כלי און ס'דא נאך פראבלעמען ווער ס'האט מערער געווען אויף די מקווה'ס טאמער טוסטו כאטש קביעה בקרקע? נו, וועל איך זאגן אז ס'גוט, אבער וויבאלד דו לייגסט עס צו אויף אזא מין נייער זעיף וואס דאס הגם ס'איז געמאכט פון שטיקער, וועל איך זאגן אז ווען דאס וואסער איז דארט אינעווענדיג הייסט עס נישט אז ס'איז נפרד פון קרקע, אבער צו גיין בויען א נייע מקווה אין דעם אויף מאדערן טעקנאלעדזשי וואס אויף דעם איז געווען אסאך מערערים. און דו האסט נאכנישט קיין קביעה אויך נישט, דו פארלאזט דיך נאר אויף די מין קביעה וואס אסאך האלטן אז ס'אינגאנצן נישט מחובר צו קרקע, האסטו דאך ערנסטע פראבלעמען, דו שפילסט דאך דא ארום מיט ערנסטע פראבלעמען. און ווער וואטשט דען דערויף? איך בין אליין געווען עפעס אין אן אלד עידזש האום ערגעץ אין סען דיעגא קאליפארניע וואס מ'האט געגאסן עמעצן א כלי מקווה, פרעג איך ווער איז דער רב? זאגט מען ירמי' כץ. פרעג איך וואו איז ער? זאגט מען סיי ווי ער איז א ראש הכולל אין בארא פארק, מ'טאר נישט אוועקגיין. ווען מען גיסט א מקווה פון אנפאנג ביז צום סוף, מען טאר זיך נישט אוועק רירן און אויך ווען מען כשר'ט עס. יעצט ווער כשר'ט די אלע מקווה'ס? וועלכע רב זיצט טעג און וואכן ביי די אלע מקווה'ס? מען זאגט אן דעם לאקעל רב? ער ווייסט דאך אפילו נישט צו וויסן צו עס האט זיך אים געמאכט א שאלה, ער ווייסט נישט ווען ס'איז דא רוב שיעור מקווה אז מען זאל קענען נאכדעם תולה זיין טאמער ס'איז אריין בהמשכה, ער ווייסט גארנישט, ער איז א רב וואס מען האט אים אויסגעלערנט צו זיין א פולפיט ראביי און זיך צו חנפ'ענען צו די קהילה און פארקויפן די איזריעל באנד. אום יום כיפור, סאו אויב מען וויל דאס געהעריג צושטעלן, צו מאכן א ועד המקוואות דארף מען עס געהעריג צושטעלן, ועד הארצי אין ארץ ישראל האט מענטשן וואס זיי גייען פֿיר און צוואַנציק שעה, איך האב א חבר וואס האט געארבעט פאר זיי שוין היינט אלט, פלעגט אים אויפוועקן צוויי פארטאגס, אין תפרח איז דא א פראבלעם מיט א מקווה, ער איז געפארן פון ירושלים אויף תפרח, און מען האט געטון אלעס וואס מען... און דאס דארף מען האבן דא ביי אונז אויך, און אויך די גרויסע מקוואות פון די גרויסע שטעט דארף מען זיי טשעקן, מענדעלע ראובער איז נישט קיין שום רב אויף קיין מקווה. און דער סאטמארע דיין נאך א ווייניגערע רב. ס'איז ממש לצנות וואס גייט דא פאר. סאו אויסער דעם וואס מ'עפנט אז מ'זאל בויען מקוואות דארף מען נאך האבן אז מ'זאל וואטשן אויף די מקוואות אויפן כשר'ן און אויפן טשענדזשען די וואסער מיט די אלע זאכן וואס מ'דארף ס'זאל זיין השגחה תמידית. דער רב זאל האבן, דער לאקעל ראביי וואס ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט אים זאל האבן א רב וועם צו פרעגן. דאס איז וואס מ'דארף טון. יעצט למעשה די ועד המקוואות דא. דאס איז אויך זייער זייער נעגלידזשענט, נעגלעקטעד, איך בין געווען אמאל ביי א פלאץ אין אין מעין און איך האב געטראפן דארט א לאבאוויטשער שליח ער האט א שטוב פון צוועלף קינדער און איך האב אים געוויזן זיין מקווה זוחל זאגט ער מיר יא טאקע מען האט עס געבויעט אויף סענד בקיצור ס'איז נישט גוט עס האט אים זייער וויי געטון אז ער האט אסאך קינדער פון אזא מקווה ער גייט עס פיקסן ענדליך איז אריינגעקומען ועד די ועד המקוואות. דא דער וואס מאכט יעצט א גרויסן דינער, און זיי האבן אים געגעבן פון דאכט זיך מיר פֿופֿציק אלפים, און מיר האט דערציילט אן אנדערע רב וואס ער וואוינט אויך אין מעין, אז מ'האט נאר איבערגעפיקט פארנט ווי די פרויען קומען אריין ס'זאל זיין אימפרעסיוו, און די הלכה חלק האט מען נישט גערירט, אזוי האט מיר יענער געזאגט, ער איז א רב ער ווייסט, צו ס'איז אמת צו נישט זייטס מברר, די אלע זאכן דארף מען וויסן, דא דא אסאך האמפע טראמפע, דא דא מיליאנס אוו דאלערס וואס מ'גייט זיך קענען כשר'ן אין מקווה'ס. און נישט אזוי ווי הכנסת כלה וואס מען דארף צוואנציג דרייסיג טויזענט אבער מען רעדט דא פון מיליאנען, מיר כשר'ן זיך דא, לעיזער קעסטנבוים ס'וועט זיך טוהן א גע'כשר'כטץ, ס'איז דא גרויסע גבירים וואס זיי לייגן דא אריין געלט, וואו דא גייט זיין לעבעדיג, באט עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק, ס'מעג זיין אביסל שלא לשמה אויכעט, אבער דא גייט זיין א האמפע טראמפע, מען ווייזט פיקטשערס ווי מען בויעט, מען בויעט, מען בויעט, מיר האט געזאגט איינער אז זיי האבן אים געגעבן. א מינימום, און זיי האבן געמוזט האבן אז ס'זאל זיין אויף זייער נאמען, פרעג איך און ווער קומט נאכדעם קוקן, זיי האבן זיך נישט אומגעקוקט אפילו, זיי האבן געגעבן אפאר טאלער אז מען זאל קענען. קענען די גבירים קאנווינסן אז מען געט געלט, אויב מען מאכט אזא מין ארגענעזעישן און יעדער געט געלט, זאג איך ענק, יעדער דארף זאגן, איך וויל האבן א פראטאקאל, ווי מען בויעט, וויפיל מען געט, וואס יענער רב האט געטון, עווריטינג שוד בי ספעלד אוט, און א מקווה וואס ווערט היינט געבויעט זאל ארויסשטיין קלאר וואס די מקווה האט און וואס די מקווה האט נישט. יעצט איז געווען איינס פון מיין משפחה געפארן ערגעץ אינטערוועג, געדארפט האבן א מקווה, האב איך געזאגט אזוי, ס'איז דא נאר איין מקווה אבער דאס איז ווייט פון דיר, און פון דעם וועסטו מוזן ווארטן ביז זונטאג, זאגט זי וואס הייסט ס'איז דא יעצט א נייע מקווה, זאג איך קאל יענעם אפ צו ער האט א פילטער, ער איז נישט קיין לאבאוויטשער ער איז א ליטווישער, זאגט ער יא ס'האט א פילטער, ס'האט א פילטער, זאגט ער אבער מען נוצט עס נישט בשעת טבילה, אונזערע רבנים האבן גע'פסק'נט, דער שאפראן רב דער פאפא רב אז א מקווה וואס האט א פילטער אפילו מען נוצט עס נישט בשעת. טבילה איז אפילו בדיעבד און אפילו לנתה עם בעלה דא תשובות אז מען מוז צוריק גיין אויכעט. איך ווייס נישט וואס דא גייט פאר. די לעבאוויטשער האבן אריין געברענגט דעם פירצה בחומת הדת, און פון דעם איז שוין געווארן אזא פירצה אז מען מעג האבן א פילטער אפילו אן א בור זריעה, און פון דעם איז געווארן נאך א פירצה אז די ליטווישע טוען עס שוין אויכעט. און סוף כל סוף די לעבאוויטשער מיט די ליטווישע דארפן דאך זיין ברוגז, דער גר"א מיטן תניא. ניין ניין, צו דעם האמיר געמאכט שלום. וויאזוי זאגט ער ווארען, אין די זאכן ארבעט מיר אונז אינאיינעם, אז אידישע טעכטער זאלן נישט האבן קיין כשר'ע מקווה'ס זעמער אונז אינאיינעם. אזוי זעהן מיר היינט אויס ליידער. איז דאס איז א מורא'דיגע פרצה מיט אן עוולה, אז ס'איז כמעט נישט דא היינט קיין מקווה וואס איז כשר. כמעט נישט. פון מהודר רעדט מען אינגאנצן נישט. יעצט, איך פלעג אלץ זאגן אז איך וויל האבן אז ס'זאל זיין אזא מין ועד המקוואות איבעראל. האט צוגעהאלפן אין רוסלאנד און אוקריינע, איך האב מעודד געווען, איך האב דא אין אמעריקע אויך מעודד געווען, איך האב געהאלטן אז די או יו דארף עס מאכן, אבער זעט אויס זיי זענען נישט אינטערעסירט אין אלע זאכן, זיי ווילן געבן טרייפע פלייש און טשארדזשען א כשר'ע פרייז און פון דעם וועלן זיי מאכן פרנסה. אבער איך האב אלץ געזאגט, מיט דעם אלעמען וואס ס'איז דא די גרויסע ארגענעזעישאנס דארף יעדער וויסן, טאמער דו ביסט א בן תורה, די אלע ארגענעזעישאנס געבן שוואכע הכשרים, אויפן פלייש ווייסט מען דאך אונז. אהרן טייטלבוים איז ארויף געקומען אז צומת הגידין איז א פראבלעם, איך האב דאך אים דאס געשריגן ווען ער האט געעפנט דעם בוטשער סטאר, איך האב אים געשריגן צומת הגידין, איך האב געלערנט אין ארץ ישראל, איך ווייס וואס דאס איז און דאס איז זייער הארב, ס'איז געהעריג נבילה, האט ער זיך אויסגעלאכט, ויהי היום אז דער ברודער וויל נישט פארשטיין אז צומת הגידין איז טרייפה, האט ער אנגעהויבן צו רייטן אויף דעם וואגן, צומת הגידין, צומת הגידין איז נבילה דאורייתא, וואס פארדרייסטו א קאפ, דו האסט אלע יארן געגעבן צו פרעסן. צומת הגידין, דו זוכסט ארויף צו ארבעטן די ביזנעס האסטו געטראפן א נייע הלכה אין שולחן ערוך, די הלכה איז געשטאנען נאך פאר דו האסט געעפנט דעם פלייש געשעפט. ווען זלמן לייב וויל באמת צו פיקסן אהרן'ען דארף ער טאקע אנהייבן בודק צו זיין צומת הגידין, האט שוין אהרן נישט וואס צו פארקויפן, דעמאלטס וועט מען טרעפן אן אנדערן סעיף אין שולחן ערוך, די שוחטים אין קרית יואל קאלן מיך אויף, זיי וויינען, זיי זאגן דו ביסט דאך אזוי גערעכט, איך האב געזאגט קרית יואל וואלט געקענט האבן די שענסטע שחיטה, פארוואס א היימישע זאך, די יונגעלייט קומען אהיים שלאפן יעדע נאכט, מען זיצט נישט און מען וואנדערט און מען וואלגערט זיך, זיי קענען מחנך זיין זייערע קינדער, אנשטאט ס'זאל ארבעטן דארטן אפאר שעה, איז געווארן אז ס'איז קרית יואל איז א גרויסער איבערנעמער, מען האט געעפנט א אוטלעט אין פלעטבוש און דא און דארט, ס'איז נישט געמאכט פאר סאטמאר עולם, ס'איז געמאכט פאר ביזנעס, אז איהר זאל מאכן אפאר טאלער, און די שוחטים זאגן אז מען הייסט ארבעטן נאך אווערטיים, נאך פון פאר אינדערפרי און פון כ'ווייס ווען. ס'איז ממש א שאנדע וואס מען טוט מיט אידישקייט, אבער יעדער פארקויפט אידישקייט, ער מיינט גאר אידישקייט. ס'איז נישט דא א קינד כמעט וואס מען האט אים נישט געפאטשקעט אין א מקווה, איינע פון פינף קינדער האט מען געפאטשט געפאטשקעט אין חדר, און איינע פון צען מיידלעך אין די סקולס, און אז נחום ראזנבערג האט געעפנט די האטליין צו מאכן אן אווערנעס האט מען פארקויפט אידישקייט, ס'איז מנוולות. סאו דאס דארף מען וויסן, דא מאכט זיך א א ועד המקוואות איז אזוי, די גרויסע וועלן דיך נישט אריינלאזן, מענדעלע ראב וועט זאגן איך האב עס געבויעט, לי יאור ואני עשיתי, איך דארף נישט האבן קיינעם. און אין די קליינע שטעטעלעך קומסטו אריין זאגט מען דיר ליסן איך האב נישט קיין געלט צו פיקסן, און אין די גרויסע שטעט ווי ס'איז ווי מ'זאגט ס'איז דא גרויסע גבירים איז נעמט מען פון ניו יארק געלט און מ'טראגט אהין. סאו בקיצור, ס'גייט אנלייגן זיך דא אויף אפאר מענטשן אין ניו יארק. איך האב דעמאלטס אויך געטענה'ט אז מען מאכט א ועד המקוואות מוז יעדע קהילה צושטיין, האסט גרויסע גבירים האסט קליינע גבירים די זעלבע סיסטעם ווי לעבאוויטש טוט, לעבאוויטש שיקט דיך ארויס אויף א פלאץ מיט א וואן וועי טיקעט, געבן דיר אפילו נישט קיין שפעזן אהיימצוקומען אויב ס'גייט נישט, פון די לאקעל חברה מוזטו אנהייבן צו מאכן געלט, דו דארפסט נישט ברענגען פון ניו יארק געלט אהין, דו דארפסט אויפארבעטן אז יעדע קהילה זאל פילן זייער ריעל עסטעיט גייט ארויף, אידישע קהילות זענען זייער שיין, וואו ס'איז דא אין א אידישע שטאט א קהילה איז די ריעל עסטעיט. ווי מען זאגט על הגובה, ס'איז גרויס און ס'איז קריים איז זייער ווייניג, זאלן זיי פילן רעספאנסעביליטי נישט נאר פאר א שול נאר פאר א מקווה אויכעט. און א מקווה מיין איך טאקע אז ס'זאל זיין אזא מקווה אזוי ווי עס דארף צו זיין, נישט מען זאל יענעם געבן אפאר דאלער פאר האמפע טאראמפע און מען זאל עפענען דארטן א נייעם וועיטינג רום. אה נא נא נא נא דעס דעס דא ליגט אסאך גארבידזש. און יעצט לאמיר גיין ווייטער, און ס'מוז זיין א ועד המקוואות וואס דאס זאל זיין געפירט נאר פון די היימישע געגנט נישט פון יעדן קהילה, וואס מ'זאל זיך צאמקומען און מ'זאל מאכן מינוטס מ'זאל באשליסן אויף דעם גיי איך און אויף דעם ארבעט איך, און יעדע מקווה וואס ווערט געבויעט זאל ארויסשטיין פונקטליך ווען מ'האט עס געבויעט, וויאזוי מ'האט עס געבויעט, מיט אייזן בעטאן, אן אייזן. בעטאן אלעס זאל ארויסשטיין מען זאל וויסן קומט אן איינער צו פארעכטן א מקוה אויב די מקוה איז געבויט אן אייזן בעטאן און ס'איז זחילה האט ער נישט וואס צו פארעכטן און די מקוה איז פינישט יעדע פאר וואך האט מען עס פארעכט ס'איז געווען דא א מקוה אין קלויזענבארגער קעמפ דעמאלטס האט שוין נישט געווען קלויזענבארג ס'האט געהייסן מאמר מרדכי ביק האט געגעבן א הכשר דערויף דער בלן האט מיך גערופן און האט מיר געוויזן ס'פארלירט א פוס א טאג און ביק האט געזאגט ס'גוט מ'זאל אביסל פארן זומער אנשמירן אביסל אז איך ווייס וואס פודינג ווייס וואס מ'האט געדארפט אנשמירן קריעם טשיז און ער האט עס געלאזט נוצן און צוויי וואכן דערויף איז עס געווען זחילה הניכרת. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, אלע זומער מקווה'ס זענען פסול ווייל ווינטער לאזט מען עס איבער אין א צימער וואס האט נישט קיין הייצונג זענען אלע פסול, ס'איז דא איינע אין קאניאנגע לעיק פלעגט לאזן א גאנץ יאר מיט הייצונג אבער לעצטענס לאזן זיי אויך נישט, יעצט איך בין געווען אין קאניאנגע לעיק

האט איר א קביעות? איז עס אין די לופט? איך מיין צו זאגן ס'איז נישט קבוע אפילו, ס'איז א געהעריגע צינור שחקקו און ס'איז אפילו נישט לבסוף קבעו. ווען איך זאל קענען כאטש עס קובע זיין האב איך אים געזאגט מאך א בנה עליו אויכעט וואלט געווען כאטש א כשר'ע צינור בדיעבד נישט לכתחילה. די אלע שטאטישע מקוואות. ברויכן א גרויסע ישועה, און אונז ברויך מיר האבן איינער וואס זאל דאס ארום פארן מעינטעינען, און לויט וויפיל מקווה'ס ס'איז דא אין אמעריקע דארף מען האבן א גאנצע קרו, א צוות פון איך ווייס כאטש צען פופצן רבנים, יעצט דער ניו יארקער רב מוז נישט פארן אויף קאליפארניע, מען קען אין קאליפארניע אויכעט אויפשטעלן אזא מין כולל, און זיי ווילן פירן דארטן זייער מקווה, איך האלט אז יעדע סטעיט דארף האבן איין רב. וואס זאל קענען גוט הלכות מקוואות און ער זאל זיין אין טשארדזש, און טאמער וואוינט ער נישט דארט זאל מען וויסן אבער אז ער איז אין טשארדזש. ס'איז דא אזויפיל צו פאררעכטן און קיינער טוט גארנישט. ס'זעט אויס ווי די פלייש. יעדער איז שוין קאנווינסט אז די עדה האט אונז געגעבן נבילה דעמאלטס ביי שווימער'ס פרשה, אונז קאנווינסט, מ'האט זיי געכאפט נאכאמאל יעצט מיט בשר שפנים, מ'האט זיי געכאפט אז זיי האבן גע'שחט'ן און ס'איז געווען צו קאלט די וואסער וואס העלפט נישט נאכדעם צו זאלצן, רב לאנדא האט עס געוויזן. יעדער איז קאנווינסט אונז עסן מיר טריפות. נאר וואס? מענטש מאכט זיך א חשבון. און דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן, און וואס האסטו געגעסן טרייפות? וועל מיר אים ענטפערן, מיט א צובראכן הארץ, אונז האבן מיר באצאלט הכשר געלט, מיר האבן געמיינט ס'איז כשר, אבער עס איז נישט ריכטיג, אז דו ווייסט אז ס'איז נישט גוט, איז עס נישט גוט, נאר וואס, גיי הייס יעדן אויפהערן צו עסן, און וואס כ'וועל זאגן, ער זאל עסן מילכיגס, די מילכיגס איז די זעלבע פראבלעמען, נאר איינמאל פלאצט עס ארויס ביי פלייש, און איינמאל פלאצט עס ארויס ביי די גענידלטע בהמות, און די זעלבע איז ליידער מיט די מקוואות, ס'איז כמעט. נישט דא היינט קיין כשר'ע מקווה, ס'איז דא די זייער היי סטענדערט, אזוי ווי די וואס עסן נישט קיין בהמה פלייש, און זיי עסן נישט נאר וואס זיי גייען צום שוחט, איז דא די היי סטענדערט מקווה'ס, דאס זענען די מקווה'ס וואס איך שלאג מיך פאר זיי, און דאס זענען די מקווה'ס וואס איך לאז נישט קיין שום הענקי פענקי, און נאכדעם איז דא די די מקווה'ס וואס האבן גארנישט געהאט קיין הכשר, יעצט אז מ'גייט בויען נאך מקווה'ס דארף מען וויסן מ'דארף צונעמען נאך. מענטשן מען זאל זיי לערנען אז ס'זאל האבן א הכשר. אז הרב ביק איז געווען אלע יארן א רב המכשיר אויף מקוואות, איך האב מיט אים גערעדט הלכות מקוואות און לא ידעו בשכבו ובקומו איך האב אים נאר געזאגט איך האף אז הלכות נידה קענט ער אביסל בעסער פון דעם ווייל טאמער נישט איז א רחמנות אויף די אלע וואס זיי פרעגן אים שאלות. זאגט מיר איינער ער פסקנט אויפן טעלעפאן נאך זיין טאטע פלעגט פסקענען אויף נאר ס'זעט אויס עפעס אזוי רויט ס'זעט אויס אזוי לייצ. זיי האבן נישט געקענט, האבן זיי זיך געזוכט ארויסצודרייען. ווען איך ענדיג א מקווה צו בויען, איז ארויסגעשריבן פונקטליך וואסערע הידורים מ'האט געמאכט און וואסארע אלעס וואס מ'האט געמאכט און וואס מ'האט נישט געמאכט און וואס מ'וואלט נאך געקענט מאכן אז מ'האט עס נישט געקענט מאכן, למשל א דברי חיים'ס בור ווייל כ'האב נישט דעם תלמיד חכם דא. אלעס ווערט ארויסגעשריבן פונקטליך.

און דער יונגערמאן האט נאך אסאך צו לערנען אין הלכות מקוואות, מ מ דא דארט דארף מען כסדר פארעכטן, ממה נפשך וואס זאלן טוהן די אמעריקאנער מקוואות, וואו זענען די רבנים, מען ווייזט א פיקטשער רב חזקל רוט איז דארטן, פיין רב חזקל רוט איז דארט, רב חזקל רוט זיצט און געט טרייפע פלייש פון מיל מארט געט ער אונז, ער איז ביזי מיט זיינע ביזנעס דא, אה ניין סקען זיין אז נישט, ניין ניין זיי זאגן אז ער גייט נישט צו די פלייש אויך נישט, ער פארלאזט זיך אויף יאקאבאוויטש, ער איז ביזי אין מירון, ער מיינט אז ער. פאסטן, תעניתים אין מירון, דאס מיינט דער אייבישטער, ער לויפט אויך אוועק פון וואס מ'האט אים געשיקט צו טון דא, עניוועי, סאו דאס אלעס, די מיעל מארט האט זיך אירע פראבלעמען מיט אירע טרייפות, און יעדע ארגענעזעישן האט זיך אירע פראבלעמען, און וואס איז נאך מיט מקווה'ס? יעצט גיטין זענען מסתם הארבער פון מקווה'ס, ווייל א גט, אז דו געסט א גט פאר א פרוי און זי איז אן אשת איש, איז יעדע ביאה איז א ביאה אסורה, און ס'איז א גרויסע פראבלעם, און די קינדער זענען ממזרים. פון דעס הענגט דאך וועלעכע רב האט נישט געגעבן דעי סטינג גיטין מען האט געגעבן יענעם עלעקטריק שאק און מען האט אים געהייסן געבן א גט יעדער האט דעס אויך געטוהן סאיז ליידער געקומען צו א מעמד ומצב וואס די תורה איז נישט תופס מקום ביי קיינעם און דעס איז זייער א ביטערע פראבלעם אז די גיטין זענען פסול די פלייש איז טרייפה און די מקווה זענען אויך שוין נישט כשר נו ווי האלט אין די שריפט. דער הייליגער בעל שם הקדוש האט געטייטשט בזעם תצעד ארץ, זעם איז זביחה, שחיטה, און די עיין איז עירובין, און די מ' איז מקווה. האט ער געזאגט דער בעל דבר דארף נישט גיין כאפן יעדן מענטש, ער ברויך נישט, ס'איז צו שווער ער זאל כאפן יעדן מענטש, ער כאפט די די קינג פינס ווי מ'רופט עס, די גרויסע, ער כאפט די רבנים, די וואס זענען אינוואלווד אין זעם, זביחה, מקוואות, און עירובין, און ממילא האט ער זיי. ס'איז אינטערעסאנט ביי אונז איז עירוב גאר פארקערט, אזוי הייסט עס אז ס'איז נישט דא א כשר'ער עירוב, דאס האט דער בעל שם געמיינט, היינט איז פארקערט אז ס'קען זיין א כשר'ער עירוב און מ'מאכט נישט איז אויך די זעלבע עבירה, ווייל דער אינגערמאן דארף גיין פרעגן שאלות, און יא, דער אינגערמאן דארף גיין וואקן מיטן ווייב שבת נאכמיטאג, ס'איז א פארט פון עונג שבת און ס'איז א פארט פון שלום בית. און ס'איז א פארט פון שאר כסות ועונה. דער איז נאטינג ראנג און אז די רב שעמט זיך עס צו טוהן מיט זיין ווייב וועגן דעם וויל ער אסר'ן די גאנצע שטאט האלט מיר אונז נישט דערביי ווייל דער סוף איז אז די רב האט ווי זיך אויסצוגעבן זיין סעקשועל דיזייער ער האט אן אייגענע מקווה און ער קען כאפן אן אשת איש אויכעט אזוי ווי ליידער רוב רבנים זענען נעבעך נכשל געווארן די אלע וואוי וואוי וואס האבן געפסקנט הלכות נידה און וואס האבן געטוהן אין שלום בית רובם ככולם זענען נכשל געווארן מיט אשת איש מיט פנויות און די בעלי בתים קענען דאס נישט טוהן ווייל מ'וועט זיי ארויסווארפן פון סאסייעטי. איז אזוי ווי זיי קענען עס נישט טוהן ווילן זיי גיין מיט זייערע ווייבער. סאו אז עטס האטס א פראבלעם דערמיט, זאליקא פיליפ האט א פראבלעם דערמיט, דאס איז זיין פראבלעם, אונז זעמיר נישט אינטערעסירט אים צו העלפן מיט דעם פראבלעם. זלמן לייב פיליפ האט א פראבלעם, טרייט נאך פאר א פרוי, אהה נעבעך הונגעריג, ער וואלט געוואלט מיט איר וואוינען, זייער א שיינע געווען זעהט אויס, זיין ווייב פארגעסט זיך אנצוטוהן שיין פאר אים. שטייסט קוקט ער אויף א גאטשע א גאנצען טאג און א גאנצע נאכט לויפט ער נאך פאר פרעמדע פרויען הערט זיך אבער א דיין האט ער זיך דאך געשעמט האט ער עס געמאכט בלשון נקיה אז ער גייט מוחה זיין אויפן עירוב. עניוועי, דעיס איז דער ענין פון דעם ועד וואס מ'האט געגרינדעט, ס'וועט נישט זיין קיין נארמאלער ועד אויב ס'וועט נישט זיין א כולל מיט רבנים אדער אינגעלייט, דארף נישט זיין קיין רב, מ'וועט זיי אויסלערנען פונקטליך אלע פאטענטן וויאזוי מ'קען מאכן פון זיבן זייטן פון א בילדינג ס'זאל זיין. סילונות עס זאל נישט זיין קיין כפיפות און זיי מוזן זיך אויסנעמען אז ס'זאל נישט זיין קיין פילטערס, מ'דארף ארויסנעמען דאס וואסער און אריינלייגן נייע וואסער און אפילו די לעיקוואדער פילטער איז אויך נישט גוט, איך האב געוויזן פאר מיין רעבן ר' מאיר פאזען, איך האב ביי אים געלערנט מקוואות, מיר געוויזן ארץ ישראל ס'איז דא א ריזיגע פילטער, זאג איך פיין איך וויל עס צונעמען, כ'האב עס צונומען, כ'האב געטראפן אז דארט ווי ס'זייט דורך די וואסער, ס'איז טאקע דא אסאך קליינע לעכער, ס'איז נישט די עק וועלט, אבער ווי ס'איז צוגענייט ביין עק ס'זאל זיך האלטן, דארט איז עס פארשטאפט די לעכער. ביין עק פון יעדע שטיקל סחורה ווי מען בייגט עס איבער און מען נייט עס צו, איז עס א געהעריגע בית קיבול האט ער זיך געכאפט זאגט ער ביסט גערעכט ביסט גערעכט ביסט גערעכט זאגט ער זעהט אויס אז נישט נאר דער הכשר דארף זיין אויף די מקווה נאר ווען מען אין די פאבריק ווי מען שטעלט צאם דעם פילטער אבער דאס איז גארנישט ווערט אויסער דעם איז דא אנדערע שיטות פארוואס ס'איז נישט גוט כ'האב שוין נאכגעזאגט אסאך מאל דער ירושלמי זאגט תוס' ברענגט עס אין ביצה אז מ'האט גוזר געווען אויף א כברה ווייל ס'האלט אן די גרויסע סובין. קומט אויס א לאך האט נישט קיין שיעור פון קיין לאך נאר אויף די כלי וואס דו נוצט עס. דו נוצט עס אויף אן אנדערע כלי איז עס נישט קיין לאך. מיט אנדערע ווערטער, די משנה זאגט קלאר אז דו האסט א כלי וואס איז מיוחד לרימונים איז כמוציא רימון. אויב ס'איז מיוחד פאר וואטערמעלאן דעמאלט איז כמוציא רימון נאך כשר. נישט ס'הייסט נישט קיין לאך. און די מנחת יצחק זאגט לפי זה טאר מען נישט מאכן מיט קיין שמאטעס אז ס'זאל נישט אראפגיין די זומער. סוף זומער פאלט דאך אראפ די בלעטער, דאס פאלט דאך אריין אין מקווה, איז דא וואס זיי לייגן א נעץ, א רשת זאגט ער מען טאר נישט, אז סוף כל סוף האלט עס אפ, יעדע זאך דארף מען דורך גיין, ס'איז נישט קיין קינדער שפיל דא. נחמן פון ברסלב האט נישט געלאזט זיינע חסידים זאלן זיין שוחטים, נישט געלאזט זאלן זיין מלמדים אויך נישט, איך כאפ שוין פארוואס הערשעלע וואסילסקי האט מיר געזאגט האט נישט געלאזט צו זיין מלמדים אויך נישט, געזאגט האט ער ווייל ס'איז זייער א הארבע ארבעט, ס'איז זייער שווער, מ'איז מבטל פון די קינדער, איז עס גניבה, א נעכטיגן טאג, הרב נחמן האט פארשטאנען וואס דאס הייסט, צו זיין א שומר הברית און ער האט געוויסט אז דער מלמד שפילט זיך אזוינפיל מיט די קינדער און זענען זייער אנריזיסטעבל ווייל זענען שיין זענען זיס זיי קומען מיט די שיינע פאות און מיט די שיינע אנגעטועכטס האט ער געוויסט די סוף גייט זיין מיט רעיפן די קינדער סאו פלי נישט אין הימל שטייט אז מלמדי תינוקות זענען כצאת הכוכבים בגבורתם האט ר' נחמן געזאגט זיי נישט אין הימל און ליג מיר נישט אין דר'ערד עניוועי די זעלבע האט ר' נחמן געזאגט אויף שוחטים. ס'איז גרויסע זאכן א שוחט, א שוחט האט נישט געלאזט זיינע מענטשן זאל זיין שוחטים, ער האט געוויסט דער אחריות איז צו גרויס, האט ר' נחמן געזאגט ווען נישט דאס וואס דער שוחט זאל האבן א כבוד, יעדער זאל אים זאגן דער שוחט, דער שו"ב, דער שוחט און בודק און מ'געבט אים אויבן אן פונקט ווי פארן רב, זאגט ער וואלט קיין שום איד נישט געווען קיין שוחט, אזוי זאגן זיי נאך פון ר' נחמן, מסתמא שטייט עס אין זיינע ספרים, געהערט פון הרב הערשעלע וואסילסקי'ן אסאך מאל, כ'האב אים אמאל געפרעגט וויאזוי ביסטו יא א מלמד, האט ער מיר געזאגט אז ר' נחמן האט געהאלטן מ'זאל גיין אין ביזנעס דער אייבערשטער זאל אים קענען. ווי מען זאגט אמאל געבן א שפע. ער האט דאך נישט געוואוסט דעמאלטס פון טשיילד מאלעסטינג? וואס האט דאך נישט עקזיסטירט? דאס איז דאך ערשט א נייע זאך פון נתחדשה בבית דינו של בועז און רות, עמוני ולא עמונית. עניוועי האט ער געזאגט ווייל ער האט געוואלט מען זאל געבן דעם אייבערשטן א געלעגנהייט ער זאל אים קענען רייך מאכן. ער האט געזאגט איך בין א מלמד איך קויף א לאטערי יעדע וואך, דער אייבערשטער וויל קען ער מיר געבן דורך די לאטערי שפע. עניוועי למעשה. עס געבט נישט די גרויס כבוד פאר די שוחטים, פאר די מלמדים אויכעט, איז במילא זענען זיי שוחטים מלמדים, מען דארף נישט זוכן די גרויסע כיבודים מיט די גרויסע טייטלס, און מען דארף ווי מען זאגט וואטשן וואס מען טוט, עניוועי, צוריק קומען דא צו אונז, מען דארף זען אז ס'זאל זיין א רבני'שע קערפערשאפט, אדער א בעל הבית'ישע קערפערשאפט פון בני תורה וואס זיי קענען מקוואות, נישט חזקאל רויט קומט צום מקווה וואכט אים ביי די. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאלן געבוירן ווערן דא קינדער, אויב ס'איז נישט כשר איז עס נישט קיין ברכה נאר א קללה חלילה, ס'איז בני הנידה. צו ביק פלעג קומען צו יז עס טוט זיך מיט זיך, צו די אנדערע ירמי' קעץ פלעגט זיך אנטון דעם נעקטאי און גיין זיך לעקן צו יעדן, נע נע נע נע, די גמרא זאגט אין ברכות אז א תלמיד חכם וואס די שטאט האט אים ליב, איז נישט קיין תלמיד חכם, ס'איז א סימן. ער זאגט זיי נישט מוסר. עניוועי, כ'האף אז זיי האבן שכל די בעלי בתים אז זיי זעהן אז זייער געלט גייט פאר חינוך גייט עס אין דר'ערד, ס'גייט פאר רבנים אין טאש, מ'האט מאלעסטעד קינדער אלע יארן, ס'גייט פאר שחיטה, גייט עס פאר צו געבן נבילות און טריפות פארן עולם, פאר עס איז געגאנגען פאר גיטין ביז יעצט איז עס געגאנגען פאר פסל'ע גיטין, און די זעלבע מיט מקוואות, ס'וועט גיין דא פאר פסל'ע מקוואות אויב מ'וועט נישט אראפשטעלן קיין פיס, יעצט פלייש מוז מען עסן סאו וויל דר'עולם פארקוקן גיטין ער וויל א. די ווייב וויל באפרייט ווערן פייפט זי זיך אויס. אבער מקווה'ס מעג מען דאך טון צו די זאך אז ס'זאל זיין כשר, ס'איז דאך נישט דא קיין יצר הרע פארוואס איך זאל וועלן מאכן פאלש. נאר מען דארף אריינלייגן געלט און מען דארף מאכן זיכער אז מען מאכט א כולל און מען שטעלט מענטשן בעלי בתים צו אינגעלייט צו רבנים וואס זיי ווילן ארומגיין, און מען דארף געבן סערטיפייד מקווה'ס אזוי ווי ס'איז דא א באורד סערטיפייד דאקטער און א באורד סערטיפייד לויער. דארף זיין באורד סערטיפייד מקווה'ס, און דער רב וואס ער לאזט נישט אריין, דער רב זאל נישט באקומען קיין סערטיפיקעישן, ווייל וואס רבנים זענען האבן מיר אונז שוין געזעהן. יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת און זייטס געזונט.